א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תבוא, איך האב שוין געמאכט א שיעור איך מוז צולייגן אפאר וויכטיגע זאכן. איך האב שוין געמאכט א שיעור און איך האב שוין געמאכט א הוספה איך מוז מאכן א הוספה להוספה. ס'קומט צו מיר אריין אסאך מאל טעלעפאן קאלס פון עטליכע בחורים ס'דא וואס איך קאל זיי צוריק איך ווייס זיי זאגן נישט קיין ליגן ס'נאר זיי ווילן נעבעך נישט זיין מפורסם ווייל זיי דארפן דאך טון נעבעך שידוכים. בקיצור, איז היינט האט מיך אויך אפגעקאלט א בחור א חתן, און ער זאגט מיר אז ס'איז דא אין די געגנט ווי ס'איז דא אושפיצינער ישיבה האט געוואוינט איינער, נאר זעהט אויס מ'האט אים שוין געגעבן דעם וועג פון דארט, ער האט שוין געוויסט אז ער האט א הייסן פיט איז ער אנטלאפן פון דארט, ער הייסט שמעון מאיר פריד, ער איז אן איידעם ביי דעם פינקוס פון בארא פארק, די טאשער מיט די זייגערלעך. ער, נעבעך נעבעך וויפיל קינדער און בחורים ער האט שוין מכשיל געווען, זיי זאגן ער איז כמעט ווי א קאמפעטישן פאר ברוך מאטל. ער האט אמאל געוואוינט אין בני ברק, מען האט אים פון דארט ארויסגעווארפן, ער האט געוואוינט אויף אפאר פלעצער אין ירושלים, מען האלט אים אין איינעם ארויסווארפן. למעשה האט ער זיך מיישב געווען, וואס דארף ער האבן צרות אריינשלעפן בחורים אינדערהיים און זיי מאלעסטן, און ער האט דאך א ווייב אויכעט, כ'הער זי איז נישט אזוי געזונט, אבער על כל פנים דאס איז נישט קיין תירוץ. צו נעמען בחורים. אה, האסט דאך געהערט ווי דער פאללאק האט געזאגט. פאללאק האט געטענה'ט נאך וואס ראזענבערג זאגט, גיי צו א פראפעשענעל זונה. חס ושלום, ס'איז א לא יהיה קדשה, אבער איך זאג נאר, קינדער זאלסטו זיכער נישט טאטשן. איז עניוועי, הער איך אז ער געט גאר צו עסן פאר בחורים שבת, און אזוי כאפט ער זיי אריין אין הויז. איינער איז געגאנגען נעבעך צו אים עסן און ליידער ליידער האט ער אים געוואלט טאטשן נאר יענער איז שוין א חתן און ער איז באמת א בעל מדריגה דער חתן איז במילא האט ער זיך ארויסגעריסן פון אים רבותי איך וויל ענק זאגן אזוי ווי איך האב ענק געזאגט אז אידן האבן די בעסטע וועג וויאזוי צו כאפן קינדער ווייל זיי האבן א מקווה זיי דארפן נישט אויסטון דאס קינד דאס קינד איז אויסגעטון ער שטופט זיך נאר אריין אין אים נאכדעם ווערט יענער א קיש יי ווער ער ווערט ארויס עקסיידעט מען כאפט נישט וואס מען טוט מיט אים על כל פנים די זעלבע איז דאס געבן עסן שבת ס'איז דא אידן מנחם מאנדערער ער לעבט שוין נישט ער פלעגט געבן צו עסן פאר שבת ער פלעגט קומען דא אויף אמעריקע איך פלעג אים אלץ זאגן די ווייסט וואס די טוסט בעסיקלי די בחורים האבן נישט א מסגרת פון א ישיבה שבת כדי זאלן קענען פאפפן ביז צען און נאכדעם גיין צום כותל און קומען צו דיר פרעסן. זאגן זיי אז זיי זענען גאר חסידישע בחורים זיי גייען צום כותל, יעדע ישיבה געבט צו עסן שבת, איך זע נישט פארוואס שבת ווערט א הונגער אז מ'מוז געבן פאר יעדן צו עסן, יעצט איך בין נישט ברוגז אז ס'איז דא הכנסת אורחים, איך בין ברוגז א בחור טאר נישט ארום גיין עסן שבת ווייל דעמאלטס פעלט אים אין מסגרת, כ'ווייס מ'האט אמאל אנגעטראגן פאר מיר איינעם א שידוך פאר מיינע קינדער, און. עס איז געווען גאר אויף געלונגענע זאך, נאר דער איד האט געגעבן צו עסן פאר צענדליגע בחורים יעדן שבת, האב איך געזאגט דו שטערסט זייער סדר פון שבת קודש, זאגט מיר דער איד ניין איך טו א גרויסע מצוה, זאג איך אים כ'ווייס נאכנישט צו עס איז א מצוה צו עס איז אן עבירה, אויף דעם חשבון שטייט דער בחור נישט אויף, און דער בחור איז פארשטייסטו מיך ער ער ער ער לעבט א חזר'ישן טאג שבת, איז למעשה. וויל איך ענק זאגן, ס'איז א גענוג אפערד צו דאס אליינס, כל שכן נאך צוצולייגן אז איינער וואס איז א פעדאפייל דארף מען וואטשן פאר אים. כ'על ענק שפעטער שפילן אז כ'האב געזאגט וועגן דעם מאשקעוויטש פון אנטווערפן וועל איך ענק שפילן ווי דריי מענטשן קאלן אריין ס'איז ליידער אמת, רבותי כ'זאג ענק נישט קיין ליגנט ביז כ'האב ארויפגעלייגט א מענטש דויערט וואכן און חדשים. הגם דערווייל קענען נעבעך ארום לויפן און טון וואס מען טאר נישט אבער איך מוז זיין קלאר ביי מיר ווען איך לייג איינעם ארויף אז דאס איז ווי מען זאגט עז טרו עז פאסיבל שטייט שוין סא דאס וויל איך ענק זאגן נאכאמאל ער איז אן איידעם פון דעם פנקס פון די זייגערלעך אין בארא פארק ער הייסט שמעון מאיר פריד ער איז א פידאופייל ער לויפט נאך נאך בחורים און נאך קינדער. נאך א זאך וויל איך ענק זאגן עס ווייסט אז מען האט געעפנט ביי די טאהשע רבי איז אוועק האט מען געעפנט די גרעניץ יעדער זאל קענען גיין. האט אפילו אנגענומען פון א פיקטשער פון א סעלפאון פון א פאספארט. למעשה האט מען גענומען איין אינגערמאן און מ'האט אים געכאפט און מ'האט אים אוועקגעפירט. וואס איז דארט געווען? כ'קען פארציילן. אמאל איז די קאמפיוטער פון די וועלפעיר דעפארטמענט האט נישט געארבעט מיט די פוד סטעמפס, און די פוד סטעמפס האט נישט געארבעט מיט די איי אר עס. יעדער האט געהאט אן עקסטערע דעפארטמענט. היינט איז איין קאמפיוטער גאנץ אמעריקע, און שטעל דיר פאר גאנץ קענעדע און די גאנצע וועלט. איך ווייס א אינגערמאן פון וויליאמסבורג, ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, איז געפארן אויף מאנטריאל חתונה געהאט מיט א נייע ווייבעלע פון, איך ווייס פון רוסלאנד, איז ער געפארן צו די גרעניץ אין מאנטריאל, ער האט געזאגט זיין ווייב כ'וועל דיר ווייזן ווי שיין מאנטריאל זעט אויס, ענדליך זיי קומען אן צו די גרעניץ, מאנטריאל, מען סווייפט זיין. פעספארט זאגן זיי כ'לאז דיך נישט אריין ביסט א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער איך האב מיר גענוג צרות זאגט ער וואס איז דו ווייסט אויכעט אז איך בין אויף די רעדזשיסטערטע סעקס אפענדער ליסט זאגט ער איך איך און נאך הונדערט און פערציג קאנטריס אראונד די ווארלד סאו אה היינט איז די גאנצע וועלט איין קאמפיוטער בעסיקלי איז ס'איז דא אסאך וואס פלעגן פארן אויף קענעדע זיי האבן דארט חתונה געהאט צו זענען סתם אזוי דארט געפארן און זיי האבן געמאכט זיך סיטיזענשיפ און די בעיביס זענען זיי געגאנגען האבן דארט ווייל מ'קען האבן דועל סיטיזענשיפ דא און דארט. און די בעיביס זיי האבן געהאט דארט, און זיי האבן געהאט ערנסטע קראנקייטן זענען זיי געקומען אויף ניו יארק ווייל די דאקטוירים דארטן זענען דאך אויף אן אנדערן סיסטעם, נישט אזוי ווי דא אז ס'איז אן אופען מארקעט, בקיצור ס'איז נישט וויכטיג. למעשה די קאמפיוטער ארבעט היינט און ס'ווייזט יעדער מענטש, זיי געבן איין אז זיי וואוינען אין קענעדע, זיי האבן דארט די בעיביס, און אויף א פאר וואכן דערויף די די קידוש קען שוין זיין אין ברוקלין. קיצור מ'האט דאס אלעס געכאפט. זיי האבן אלעס אריינגעלייגט אין קאמפיוטער און זיי ווייסן יעדער אינגערמאן וויפיל ער וואוינט דארט און וויפיל נישט. איז דעם אינגערמאן האבן זיי גראד אויפגעפיקט און זיי האבן אים געזאגט ליסען דו וואוינסט נישט דא אלע יארן דו גנב'סט ביי אונז געלט און כ'ווייס נישט וואס ס'גייט זיך אויסלאזן אבער אדער וועט ער גיין אין דזשעיל אדער וועט מען מאכן א סעטעלמענט אויף צוריק צו צאלן ווייל אין קענעדע אז מ'גנב'עט טעקס וכדומה גייט מען נישט אין דזשעיל מ'צאלט צוריק כ'ווייס עפעס נאך הונדערט פראצענט צו צוויי הונדערט פראצענט ס'איז נישט קיין חילוק איז למעשה דארף יעדער וויסן טאמער פארסטו יעצט צוריק אויף מאנטריאל האסט דארטן אינלאס צי וואטעווער דו האסט דארט צו דו פארסט אויף טאהש צו דו פארסט עני פלאץ זאלסט דיר געבן גענוג צייט כאטש צוויי דריי טאג פאר ראש השנה אז טאמער וועט מען דיך איינזעצן זאלסטו דיך קענען דערווייל ווי מען זאגט פאוסטן א באנד און ארויסגיין פריי זאלסט נישט מוזן זיצן דארטן ביידע טעג ראש השנה. דאס אלעס וואס איך וויל אנזאגן פארן עולם און טרייט צו סעטלען מיט די גאווערמענט טרייט צו מאכן א סעטלמענט יעצט משה פרידמאן האט יעצט חתונה געמאכט. די וואך איז משה האט א זון דעם עלטסטן זון וואס ער הייסט שיע הערש ער איז א איידעם ביי דעם ראזענפעלד די וואס ער האט די זיידע האט די מיעל מארט און זיין שווער האט עפעס א פיש סטאר דארטן איך ווייס אין ניו וויליאמסבורג בקיצור. בקיצור ער פלעגט אויכעט מאכן אלע בריסן צו די ווי מען זאגט די. קידוש פלעגט ער מאכן אין קענעדע, ווייל זיין, דער דער וואס האט די פיש סטאר, דער זון פון דעם ראזענפעלד, פלעגט אמאל וואוינען אין קענעדע, ווייל ער איז אן איידעם אין קענעדע, איז במילא האט שוין משה פרידמאנ'ס זון אויכעט געהאט צו טון מיט קענעדע, היינט וואוינען זיי שוין אלע דא, זיי האבן דא ביזנעס, זענען עסטעבלישט, אבער זיי גנב'ענען נאך. די קינדער געלט. יעצט משה פרידמאן איך וויל דיר עפעס זאגן דו ביסט דאך דער אבות המוסרים דו זעסט דען נישט וויאזוי יעדער לעבט דא פאלש נאר וואס אידן זענען וואוילע ערליכע אידן זיי גייען נישט קיינעם באגראבן און דו שייגעץ דו ביסט געגאנגען דו האסט איינגעזעצט אזויפיל מענטשן פאר גארנישט ווארט נאר ווען דיין טאג גייט קומען מיט דיין גאנצע געבויעכטס וואס דו בויעסט אויף זאלי קאן עס איז איין שקר בלאף און ס'איז מסירה. עניוועי, דער אייבערשטער האט דיר גוט צוריק באצאלט, האסט געמאכט יעצט חתונה דאס יונגסטע קינד, ס'איז געזעסן ברוך מרדכי אויבן אן, קיין נארמאלער מענטש איז נישט געזעסן אבער דיינע אייגענע קינדער זענען נישט געקומען, און דו האסט געטון אזאלכע שוואכע שידוכים, דו האסט דאך אזא שוואכע שטוב אויפגעשטעלט, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער וויל דיר ווייזן, דא גייט ארום שידוכים, דער אייבערשטער פירט די שידוכים, משה יו מעסד אפ יור לייף. ענד יור טשילדרענס לייף, ענד דעטס וואט יו אר גאנא געט, מענטשן זאגן ר' שלומי אהרן קעלנער וואס האסטו געדארפט דיך משוגע מאכן, ווי האט מען געטאטשט דיין זון, העי ער איז נישט בארעכטיגט זיך אנצונעמען פאר זיין זון, און נאך א זאך זאגט מען אים אה וועגן דעם גייט נישט שידוכים, ניין מען האט עס געזאגט ס'איז נישט וועגן דעם איז נישט געגאנגען שידוכים, ס'הייבט זיך נישט אן, און יעדער האט ווען מען האט געטון דעם שידוך האט יעדער געוויסט פונקטליך ווייל איך האב קיינעם נישט פארלייקנט, כ'האב יעדן געזאגט מיין מצב. און ס'איז אלעס שטותים מיט הבלים, זעה איך אז שידוכים פירט דער אייבישטער. כ'בין געווען אמאל אין ארץ ישראל, כ'בין געווען א בחור, איך האב נישט געזוכט קיין שידוכים אין ארץ ישראל, כ'האב נישט געוואלט אן איזרעילי, כ'האב געטענה'ט זיי זענען זייער שווערע בחור'טעס, כ'האב געטענה'ט די שכנים זיי האלטן שוין אין פראנט מיט א ביקס ביי די זיבעצן יאר, זענען אין די מיליטער, מוז יעדער אטאמאטיש זיין זייער אויפגעקלערט. די גאנצע לאנד שטייט אזוי ווי אויף א גאנצן באק אויבן חלילה, מ'ווייסט נישט וואס דארט איז א זאך. עניוועי, איז געגאנגען חברה זיי האבן משוגע געמאכט מיך, איך האב געזאגט מיין טאטע איז אין אמעריקע מיין מאמע איז אין אמעריקע איך וויל נישט הערן שידוכים, קומט ער אריין צו מיר אין ר' חיים'ס, האט מען אים פארדרייט די קאפ, ער האט מיך געלאזט רופן מ'זאל טוהן מאכן, קום איך אריין דארט. און איך גיי זעהן דאס מיידל, און די ערשטע זאך פאר מ'האט זיך נאך אראפגעזעצט, דו ווייסט ס'געווען אמאל א בחור איז געווען אביסל א צוריקגעבליבענער, מ'האט אים אויסגעלערנט אז דאס גיין אינדערפרי פאר א באשוי איז צו זאגן א גוט מארגן, דאס ארויסגיין איז צו זאגן א גוט יאר, דאס גיין נאכמיטאג איז צו זאגן א גוטן פארנאכט, און דאס ארויסגיין איז צו זאגן א גוט יאר, און דאס גיין ביינאכט איז צו זאגן א גוטן אוונט, דאס ארויסגיין איז צו זאגן א גוטע נאכט, בקיצור דער קומט ביי די טיר, ער קישט די מזוזה, הייבט ער אן א גוט מארגן, א גוטן אוונט, א גוטע נאכט, א גוטן טאג, א גוט יאר, פארשטייסט?

נאר נישט פאר אייך, איך האב מיך אויפגעהויבן, איך האב ארויסגעוואקט, פארשטייסט? ס'איז דא אזאלכע מענטשן וואס רעדן זיך איין אז שידוכים פירט מענטשן, ניין שידוכים פירט דער אייבערשטער, און דער אייבערשטער גיבט אריין ונתתי את חן מצרים, דער אייבערשטער גיבט אריין דעם חן, און דער אייבערשטער ווייסט ווען ס'זאל נישט זיין קיין חן, חוץ ווען מ'גייט זינדיגן, דעמאלטס דאס איז אזא זאך וואס דער מענטש האט א, ווי מ'זאגט, בחירה, ער קען בוחר זיין לטוב ולרע, איז זאגט מען, איז גייט ער נישט קיין שידוכים. ס'גייט ער נישט. משה איז יא געגאנגען. ווי איז ער אנגעקומען מיט זיינע שידוכים? זיך משדך געווען מיט די לויערס פון די שטאט. באט איך וויל נישט אריינגיין דערין. איך וויל דיר נאר ווייזן, משה, ווען אונז זאל מיר וועלן דיך צופיקסן, און מען זאל וועלן צופיקסן אנדערע מענטשן, איז דא וואס צוצופיקסן. יעדער האט דאך אביסל א דריידערל מיט א קוועטש. נאר וואס, קיינער האט נישט געפרעקטיסט אזא זאך. די מסירה, מסר'ן א איד, דאס איז געווען די הארבסטע זאך אין אלע דורות. נאר דו שייגעץ. דו האסט דאס אלעס געפרעקטיסט. יעצט, ס'איז יעצט געשטארבן האלענדער, כ'וועל רעדן פון אים, ס'איז געשטארבן דער גרויסער אינוועסטאר ביי מיעל מארט. איינער האט אים אמאל געוואלט פארקויפן ער זאל אריינלייגן אין איד אביסל עדווערטייזמענט, הגם מיעל מארט האט נישט קיין קאמפעטישן, אבער ער זאל אריינלייגן. האט ער אים געפרעגט וואס דו ארבעטסט פאר משה? זאגט ער יא. זאגט ער משה? משה דארף נישט קיין אדווערטייזמענטס, משה דארף קאלד קעש. משה איז געזעסן ביים סיגוטער, מען האט אים אראפ געפירט, סיגוטער אליין איז נישט געווען קיין גרויסער צדיק, ער האט געגעבן א הכשר אויף טרייפות אלע יארן, מען האט געוואטשט און מען האט אים געבעקט, און דאס האט זיך אויסגעלאזט, משה. דאס האט זיך אויסגעלאזט ברוך מרדכי דיין אויבן אן זיצער, סאו דער עולם זאל זיך נישט איינרעדן אז מען פירט שידוכים דא, איך האב א חבר וואס איז זייער געווען דעספערט פאר א שידוך, ער געוואוינט אויף יוז סטריט, ער איז אויסגעפארן פיר פלעצער אין די וועלט משך די יארן זוכן שידוכים געווען אכט און צוואנציג יאר אלט, ער געטראפן א זיבעצן יעריג מיידל וואו אויף הופער סטריט. פלעגט זיין טאטע זאגן אינטערסאנט פון יוז אויף הופער איז איין גאס מען דארף פיר מאל ארום פארן די וועלט אלעס פירט דער אייבישטער רעדטס ענק נישט איין אז עטס קענטס עפעס פירן עטס קענטס נישט פירן און עטס פירטס נישט ס'דא דער הסתרת פנים דער אייבישטער האט געוואלט ס'זאל גיין שווער שידוכים רעדטס ענק איין אז עטס רייטס אויף דעם פערד עטס רייטס נישט אויף דעם פערד. און גארנישט העלפן די אלע זאכן. סאו עניוועי, משה פרידמאן יעצט האסטו שוין אלע קינדער חתונה געמאכט, יעצט גייט זיך אנהייבן דיין יום אידם, דיין בראך, וואטש און סי, וואס א רשעות דו האסט אנגעטון אלע יארן, און ווי עטס האטס נישט צוגעלאזט אז מען זאל געבן כשר פאר אידן, עטס נעמטס הארד קעש, פרעסטס ענק אן מיט געלט, גנב'טס פון אונזערע הכשרים, געטס אונז טרייפות, און לאזטס כלל ישראל אויף הפקר. אקעי, ליסען, וואן דעי וועט זיין טיים אפ פאר יו טו. יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'בין היינט געווען אין מאנסי, און היינט איז דינסטאג. אה, כ'בין נישט געווען, ס'א ליגנט, כ'האב געזען אין וויליאמסבורג איר אלטע סאטמאר אזיאטישע פערד וואס איר זענט. עניוועי, איז בין איך געווען דארטן אין א שאפינג סענטער, ס'איז א סטאר וואס ס'פארקויפט. עסן, ס'איז משה גרין'ס קינדער, ס'איז די וואס האבן אמאל געהאט שותפות מיט דעם פינקל, זיי האבן זיך היינט געבויעט זייער גרויס ווייל פון טרייפע געלט קען מען זייער ווייט אנקומען, זיי האבן געבויעט א ריזיגן שאפינג סענטער, און דער שאפינג סענטער האט א גרויסע פארקינג לאט, עניוועי, און איך פאר ארויס, איך וויל מיך ארויסדרייען פון די פארקינג לאט, געווען עפעס א פרוי האט געדרייווט א קאר אין פראנט פון מיר, זי האט זיך אפגעשטעלט און זעהט אויס זי האט שוין געוואלט ארויספארן אויף די סיידוואק און אויף די סטריט האט זיך מיישב געווען זי וויל נאך עפעס קויפן, יא ווייסט דאך וויאזוי ס'גייט, בקיצור נעמט זי זיך צוריק בעקן און זי בעקט אריין און זי קראצט אן מיין קאר, שוין זי קומט ארויס הייבט זי אן מיט דריי לי. קודם האב איך קיינמאל נישט געבארגט פון דיר א טאפ און נאכדעם האב איך עס דיר צוריק געגעבן און נאכדעם איז עס געווען געלעכערט. הייבט אן אז ס'איז געווען אן אנדערע קאר ער געוואלט אריין קומען און זי האט געמוזט צוריק בעקן ווייל זי האט געזען יענער פארט ווי א חיה. ליגיונות, ס'איז נישט געווען קיין קאר איך בין דאך דארט געווען. עניוועי, זאג איך איר וואטס די דיפרענס, די סיבה וויי יו דיד איט איז אירעלעווענט, יו העוו טו מעיק א ריפארט, ביקאוז דיס איז א. אן עקסידענט, שוין, נאכדעם הייבט זי אן, עה, איך האב קיינמאל אייך נישט אנגערירט מיט די קאר, ס'איז שקר, ס'איז ליגנט, ס'הייבט זיך נישט אן די גאנצע מעשה, זאג איך, קוקט אהער, איר האט א דענט אין אייער זייט, דא ווי מיין קאר שטייט, און איר האט די פעינט פון מיין קאר, איר, אה, איר האט א שווארצע קאר, איך האב א ווייסע, און די גאנצע פעינט איז אויף אייער, אויף, אויף די קאר, סאו ס'הייסט איר האט עס נישט געמאכט, אבוויעסלי האט איר דאך עס יא געמאכט. האב איך געזען איך האב צו טון מיט א ליגענער, בין איך געגאנגען, איך האב עס געזאגט גראד, איך רוף די פאליס, זאגט זי טאמער איר רופט נישט אין צוויי מינוט פאר איך אוועק, זאג איך פארט אוועק, כהאב א פיקטשער פון אייער קאר, איך האב א פיקטשער פון אייך, און יו לעפט די סין אוו ען עקסידענט, עניוועי זי האט שוין געזען זי האט נישט קיין ברירה קאלט אן, און איר מאן זאגט מיר ווער וויאזוי הייסט איר, זאג איך איך הייס נחום ראזענבערג, זאגט ער איך בין דער וועד לעבערס אן אייניקל פונקט ווי איר, זאג איך אים דאס האט נישט מיט לעבער, ס'האט צו טון מיט א קאר עקסידענט, לעבער, עבר, שפעבער, בקיצור איך וועל אייך געבן פינף הונדערט דאלער און איר זאלט עס נישט ריפארטן, ווייל איך האב נישט געהעריג אינשורענס, נישט ס'איז נישט וויכטיג, די אלע שטותים זענען נישט וויכטיג, קיצור זאג איך אים איך האלט נישט ביי נעמען קיין געלט, פרעגט ער פארוואס נישט, ביסט דאך א רשע, איך געב דיר געלט ס'קאסט נישט קיין פינף הונדערט דאלער, פארוואס זאלסטו נישט נעמען די געלט, און דא איז די פאנטשליין, איך וויל יעדער זאל עס הערן, זאג איך אים ווייל ס'גייט געשען אזוי. אזוי ווי רבי שלמה אהרן קעלנער האט געוואלט פראטעקטן די אידישע קינדער פון פעדאפיילס, האט מען אים איינגעפירט מיט לגיונות, מ'האט אים ביטער געמאכט זיין לעבן, ס'האט געקאסט הונדערטער טויזענטער דאלער, זאג איך די זעלבע גייט דא זיין, איר גייט באלד אוועק פארן, אייער ווייב וועט אוועק פארן, איר וועט מיר געבן פינף הונדערט דאלער, קודם וועט ער אנהייבן, כ'האב עקסטארטעד געלט, די דעמעדזש איז נישט פינף הונדערט דאלער. נאכדעם וועט ער אנהייבן דעם נעקסטן טאג, מיין ווייב האט אנגעהויבן צו לימפן, זי האט געכאפט א שאס, איר האט איר געגעבן אזא זעץ אריין אז זי לימפט נאך יעצט די גאנצע צייט, און זי וועט מאכן א לאוסוט פאר צוויי מיליאן דאלער, זי וועט מיך ארום שלעפן זעקס יאר, און זי וועט נאך זאגן איך האב געוואלט עקסטארט, זאגט זי ניין איך וועל עס נישט טון, זאג איך לאמיר דיר עפעס זאגן, באלאני. היינט איז כלל ישראל געווארן נעבעך אזוי מין בשפל המצב, די גמרא זאגט ווען זיי זענען גרויס זענען זיי הויעך ביז די שטערן, ווען זיי פאלן פאלן זיי ביז אונטער דר'ערד, דאס איז וואס אונז זעמער היינט, א באנדע מסרים, משה טעראריסט אבות המסרים, דאס איז זיין נאמען, איינגעווייקט וועמען ער האט געוואלט. און אויך יענקי דאסקאל האט אויך איינגעווייקט וועמען ער האט געוואלט. און יעצט כאפט ער עס צוריק. יעצט האט מען אים געמאכט אויס פרעזידענט פון די ספרדישע שול. ס'איז אזויפיל שמוץ פאר גארנישט. כ'האב געמאכט א מקווה פאר פייוויש עה מענדלאוויטשן אין בארדיטשוב מיט מסירות נפש, כ'האב עס נישט געענדיגט ווייל כ'בין אוועק אינמיטן. איז ער געגאנגען דער רשע און ער האט אונטערגעשטעלט. יענקי דאסקאל'ס טאכטער. זאל אויספרעגן אלע מיידלעך צו כ'האב זיי געטאטשט. סאו טשיפ וואס איז געווארן פון כלל ישראל? מ'מיינט אז יעדער איז א טאטשער און מ'גייט אונטערשטעלן מ'זאל פרעגן. איך בין נישט דארט געווען נאר קען זיין ער האט גאר געהייסן דאס איינער זאל זאגן אויכעט וועט ער באצאלן. נאר זעט אויס האט קיינער נישט געוואלט טון אזא דוירטי דזשאב. דאס קענען נאר טון דא די לעבאוויטשעס, די מינע שמוציאנס. זיי האבן נאך געשיקט דעם טערקל טאפ, דעם רויטן הונט. אמאל האט מען געוויסט א איד מסר'ט נישט, און בפרט נאך ווען ער איז געווען א שותף אין די מסירה, און דער ער וויל זיך באדן אין יענעמס בלוט מסר'ט ער יענעם, אבער ווען ער איז נישט געווען קיין שוטה האט ער דאך זיכער נישט געזאגט קיין ליגנט, היינט, שטעל דיר פאר, מארגן צו זאגן, האב איך איר געזאגט ליסן איטס נאט יור פאולט ס'איז כלל ישראל'ס פאולט, אונז זעמיר אזוי ביליג לעצטנס אז איך טראסט מיך גארנישט, איך וועל אוועקפארן און דו'סט מיר נאכלויפן אז איך האב דיך עקסטארטעד פֿינף הונדערט דאלער, און פארוואס זאג איך עס, איך וויל יעדער זאל זיך אויסלערנען, דאונט מעיק א דיעל ביקאוז טומארא יור גאנא ריסיוו א סופינע אין קאורט אז דו האסט נאר גאר אריינגעהאקט אין יענעם און דו ביסט אנטלאפן. כ'האב ענק שוין געזאגט, כ'האב געהאט א חבר געהייסן ר' יונה זאב זוסמאן, ער איז געווען דער גבאי פון טאהשער רבי, איז געווען אין לאגער, איז ער געווען מיט גאר א געהויבענעם איד, א איד א בעל מדריגה, און ער האט אים אלץ געפרעגט דו וואס ס'עט זיין, וואס ס'עט זיין, זאגט ער הערט אויס, ס'העט זיין איינס פון צוויי זאכן, אדער מ'העט לעבן, מ'העט ארויסגיין לעבעדיג, אדער מ'העט שטארבן, יעצט סיי מ'העט לעבן און סיי מ'העט ארויסגיין, מ'העט שטארבן, דארף מען דאך אייביג האבן דעם באשעפער, גם כי אלך בגיא צלמות, דאס מיינט אפילו אין גיהנום לא אירא רע כי אתה עמדי, סאו וואס ס'עט נאר נישט זיין דארף מען דאך דעם אייבערשטן, איז בעט איך דיך איין זאך, בעט דעם אייבערשטן זאלסט חלילה נישט ברוגז ווערן אויף אים, דאס אלעס, דאס איבעריגע איז צו לעבן צו שטארבן, דאס איז קליין געלט, נאר נישט ברוגז ווערן אויפן אייבערשטן, דאס זעלבע איז דא אויך מיט רבי שלמה מאיר מיט די אלע אנדערע וואס זענען געקומען פאראויס, איך וויל ענק זאגן, עטץ האטס געטון וואטס רייט, און דער אייבערשטער העט ענק נישט שולדיג בלייבן. ער עט ענק באצאלן על צד היותר טוב. יעצט וויל איך דיך פרעגן אן אנדערע שאלה, וויאזוי וואלט עס געווען געווען ווען די קומסט נישט פאראויס און די טרייסט נישט צו ראטעווען דיין זון, די טרייסט נישט אריין צו ברענגען קיין קדושה וטהרה אין די קאמיוניטי, און עט די ענד אוו די דעי וואלסטו דיך אויך געפלאגט מיט שידוכים, איך קען אסאך אידן וואס די קינדער זענען גאנץ פיין אלט, צוויי און דרײַסיק, דרײַ און דרײַסיק, איין און דרײַסיק, זיבען און צוואַנציק, מען רופט עס די שידוכים קרייסיס, דאס איינס פון די גרעסטע קרייסיס וואס כלל ישראל גייט דורך. איז וויל איך דיך פרעגן, אויב דו האסט אזא מין זאך ווי די שידוכים קרייסיס, און די אלע חברה האבן נישט די האטליינס, און זענען נישט געגאנגען איבערגעבן זייערע קינדער ווען מען האט זיי מאלעסטעד, סאו וואט וואוד יו דו דען? דו האסט דאך נישט געהאט אפילו א טיערי פארוואס צו טראכטן פארוואס ס'גייט דיר נישט גוט, און ווער? סאו וויל איך דיר עפעס זאגן, פונקט אזוי ווי ווען דו'סט גארנישט געטון און דו. קענסט נישט אויספיגערן פארוואס ס'גייט דיר נישט גוט, פונקט אזא סוד איז דאס וואס דו קענסט נישט טון שידוכים ווייל דו ביסט יא געגאנגען. ס'איז אלעס סודות וואס דער אייבישטער פירט און ער פארציילט עס נישט פאר קיינעם, נאר ווען ס'פעלט אויס פאר די בריאה קומט עס אמאל ארויס. אזוי ווי דער אייבישטער האט געוואלט אויסלייזן די אידן, ער האט געוואלט זאגן אז ער איז דער באשעפער און אז ער. משדד אלע מערכות, האט ער געזאגט נבואה פאר משה רבינו וואס ס'גייט זיין, און ער האט געמאכט די אלע ניסים. יעצט, אונז גלייב מיר אז א שידוך איז קריעת ים סוף. נו, פארוואס האט דער אייבישטער געמאכט אז ס'זאל זיין דורך קריעת ים סוף? דער אייבישטער האט געקענט מאכן אסאך אנדערע וועגן, ער האט געקענט מאכן די מצריים זאלן נישט קענען נאכלויפן. עס ווערט געברענגט אין אסאך ספרים, דער לעצטער חשבון אז מ'וועט געראטעוועט ווערן איז,

איד זאל ארויסגיין דער ערשטער מצרי זאל אריינפאלן ווייל ס'וועט צוריק ווערן וואסער, דאס האט קיינער נישט געטראכט, זאגן די ספרים דאס איז א שידוך, די לעצטע געדאנק וואס דו האלטסט זיכער אז דאס איז נישט פאר דיר, און דו האלטסט זיכער אז דאס קען נישט גיין, אמאל מען זאגט טראג מיר אן יענעם, ניין עס קען נישט גיין, די לעצטער געדאנק זאלסטו געדענקען, וואס דו מיינסט זיכער אז דאס וועט נישט זיין, פון דעם מאכט דער אייבערשטער. ואם תוציא יקר מזולל. כפי סי'. איז די טייטש דערפון איז אז מ'נעמט ארויס יקר, מ'נעמט ארויס, מ'מאכט פון א מענטש א מכובד'דיגע מענטש, מזולל פון א זולל וסובא, פון איינער וואס ער פרעסט און ער זויפט, דעמאלטס כפי תהיה איז די גמרא מסביר אז וואס זיין מויל זאגט דאס גייט דער אייבערשטער טון, כביכול דער אייבערשטער בייגט זיך צו זיין מויל. וועל איך ענק זאגן. זאלסט זיך נישט דערשרעקן, די אלע וואס זענען געקומען פאראויס, זיי מיינען יעצט וועט נישט גיין וועגן דעם וועגן יענעם, דער אייבערשטער פירט די וועלט, און בכלל וויל איך ענק זאגן בדרך הטבע געווינען מיר אונז די מערכה עניוועי, ווען רוב מענטשן האלטן שוין ס'איז נישט קיין מסירה, יעצט ארויסגעקומען הונדערט זיבן רבנים מיט א בריוו, און צוביסלעך. ס'שוין דא רבנים אפילו אין אונזערע קרייזן וואס זאגן גייטס צו די פאליס, דאך האבן מיר גערעכט, סאו עווענטשעלי ס'איז נאר א ממשלת מעבר, ס'גייט נאר דורך, ס'וועט קומען א צייט ווען יעדער וועט פארשטיין, מ'האט גערעיפט אדער מאלעסטעט א יונגל אדער א מיידל, גייט מען גראד צו די פאליס, איך האב גרויס רחמנות נעבעך אויף דעם יענקי מאיר, זיצט ער דארט מיט זיין טאכטער צוהארגעט און צושלאגן, אבער איך האב געזאגט דעמאלטס גראד ווען ס'איז געשעהן, הי דידנט דו בעטער, ער האט צוהארגעט און צושלאגן מיידלעך אין בארא פארק. ער האט צוהארגעט און צושלאגן אסאך קעיסעס, סאו עווענטשעלי איטס שיפטינג, ווייל אסאך מענטשן האלטן שוין אז מען דארף יא גיין צו די פאליס, ס'וועט נאר נאך דויערן אביסל, און ס'איז נישט געפערליך. די וואך וועט זיין אביסל א לאנגער שיעור, ס'איז פאר ראש השנה, איך פאר מערצעשעם אוועק, איך וועל נישט דא זיין, כ'האף כ'וועל קענען ווייטער אנהאלטן די שיעורים זאלן אריינקומען פונקטליך בעתו בזמנו. אבער ס'וועט נאך זיין נאך א שיעור פאר ראש השנה וויאזוי מ'גרייט זיך צו צום ראש השנה, ווייל אויפן שיעור וויאזוי מ'גרייט זיך צו צום אלול האב איך באקומען אזאלכע קאמפלימענטן ברוך השם, בחורים פון ישיבות, אינגעלייט וואס זאגן יא, דו מאנסט פון אונז, אונז וועמיר דיר עפעס געבן, לאמיר זעהן, נישט געלט מיינען זיי, מיט עפעס וועט מען. זיך צושטעלן צום הייליגן יום טוב, זען א מורא'דיגע בשורה משמחת, ממש משיח איז שוין אין די גאס, ער הערט וואו, ער ווייסט נישט וואס דא גייט פאר, ס'קומט א פרוי רעבעצן גראד מיט שפיצלעך, זי גייט אנטון יעדן א שפיצל אין טאהש, אייאייאייאיי, כ'האב ענק שוין געזאגט, געווען אמאל אין מירון, איז געווען א פרומע משוגעים האבן איינגערעדט די פרויען אז זאלן זיך אריינווארפן ביי די מדירה פון ר' שמעון זאל זיי אריינווארפן די שייטל צו צוגעדעקטע שייטל און זאלן זיך אנטון א גאטשע אויפן קאפ. בקיצור איז ווען איך צוגעגאנגען צו די פרויען כ'האב זיי געזאגט איר ווייסט ס'גייט געשען? די אינגעלייט גייען קוקן אויף פרעמדע פרויען, איטס נאט רייט וואט יור דואינג, די מוזט זען צו דיין דיין מאנס יצר הרע און עם קאאפערירן די זאכן, איף היז נאט יוזד טו איט עט עס זיין נישט גוט, עניוועי וויל איך ענק זאגן. אין טאהש, די רבי געשטארבן, יעדער וויל ווערן יעצט פרום, וויל טוהן לעילוי נשמת פארן רבין, וויל טוהן לעילוי נשמת פארן רבין, ווארפט ארויס די חזירים פון שטאט, ברענגט אריין העלפ פאר די אלע צובראכענע נשמות וואס זיי גייען אויף דראגס, וואס זיי גייען אין געי בעטס, און וואס זיי גייען ארום מיט זונות, ס'איז דא אסאך צו טוהן, ס'איז א קליין דערפל, ס'איז א קליין פלאץ, ס'איז זייער זייער פארזינקען, כ'זאג נישט ס'איז ארגער ווי ערגעץ אנדערש, נאר ס'איז אזוי ווי יעדע קליינע פלאץ. און מען דארף זאגן דרשות פאר די בחורים און פאר די אינגעלייט, און מען דארף זאגן פאר די פרויען און פאר די מיידלעך, און מען דארף וואטשן וועגן לעסביענס, עטס האט געהאט אמאל א פרשה פון דעם אויך, און דאס זאלט עטס טוהן לעילוי נשמת פארן רעבן, און אויסזאגן תהלים, און טוהן וואס די רבי האט געמאנט, דאווענען ווארעם וכדומה, אבער פארגעס אבאוט מען זאל אנטוהן די קליידער, און מיט דעם וועט מען יוצא זיין. שוין יעצט פארלוירן געווארן אין סקווער עטליכע בחורים, פינף בחורים, איינער הייסט פישער און גאלדמענצער דאס איז דעם דיין'ס מסתמא א זוהן, אן אייניקל, און רייכמאן, און נאכדעם שפירא, וואס איז די איינע פון די מיידלעך זיין געווען אינוואלווד מיט דעם עקסידענט, און נאכדעם אונגאר, בקיצור מען האט זיך געזוכט ס'האט זיך געטוהן, wow, כ'האב ענק שוין געזאגט אז אין א שול איז גרינגער צו האלטן א אויג אויפן חזיר ווי צו האלטן אן אויג אויף אלע קינדער. קינדער איז דא ביי הונדערט און די חזירים זענען נאר דא אפאר. סאו אז סקומט אריין א חזיר אין שול איז גרינגער אויף אים צו האלטן אן אויג און א רב האט מיר דערציילט ס'איז אריינגעקומען אין זיין שול א חזיר און ער האט זיך געזעצט אין די בעק און די רב זיצט אין די פראנט האט ער זיך געזעצט אין די בעק קיצור האט זיך געפילט זייער נישט באקוועם די רב האט זיך געזעצט לעבן אים פרעגט אים דעם רב פארוואס זיצט איר דא זאגט ער ווייל ס'איז מיר גרינגער צו וואטשן דיך ווי צו וואטשן אלע קינדער דאס זעלבע וויל איך ענק זאגן.

חתנים מעגן בחורים גיין אין פאלעסעידס מאל, און דאס איז וואס דא גייט פאר, ס'איז אן א חינוך, ס'איז אן א תורה, ס'איז אן א גארנישט, די רבי האט נישט געקענט זינגען, ליפא האט געקענט שענער זינגען האט ער געמוזט פליען, די רבי איז שוין געווען צו אלט צו מאכן משכב זכור האט ער אריין גענומען חברה און ער האט געוואטש ווי זיי מאכן, אזוי זאגט יעצט איינער ער גייט אויפפיקן דעם רבין זאגט ער. אויסער אז סקווער וועט אים כאפן מ'וועט אים געבן געלט, איך ווייס נישט, ווייל זיי האבן די זעלבע געטוהן מיט איינעם וואס ער איז געקומען אויף סקווער און ער האט געוואלט איבערקערן סקווער האבן זיי אים באצאלט הערך דרײַ הונדערט אלף, עניוועי ס'איז נישט דא קיין חינוך ס'איז נישט דא גארנישט און נעמטס ענק אין די הענט אריין, בחורים טרעפט מען אין פאלעסעידס מאל, קען זיין דאס איז א טשערנאבלער דרך ווער ווייסט. און יעצט וויל איך ענק זאגן למעשה דאס איז נאר א ווארנונג פון הימל, עטס וועטס באצאלן פאר לייבי'ס בלוט און פאר אלע אנדערע בלוט וואס עטס האטס פארגאסן, מאכן משכב זכר פאר בחורים, טוהן כל עבירות שבתורה. וואטשן צו ס'קומט. דער אייבישטער האט נאך נישט מורא פארן נאמען סקווער און האט נישט מורא פאר טשערנאבל אויך נישט. וואטשן צו. יעדער באצאלט די ביל. ס'איז נאר א מאריך אף. שוין, יעצט מיר גייען ווייטער. ס'איז יעצט די נייע זמן און מ'ווארפט ארויס קינדער. ווארפט ארויס אן א ריזן נאמען דא וועגן סעלפאונס, וועגן אלע זאכן, אונז גיימיר פייטן דאס, אונז האלט מיר שוין אינמיטן טיפן פייט, מ'גייט צונעמען די פאנדינגס פון די אלע ישיבות, וואטשן צו, אין ארץ ישראל איז אויך די זעלבע, מ'ווארפט ארויס מיידלעך פאר גארנישט, און בחורים. א טאטע האט זיך יעצט געשאסן. די מיידעלע איז אהיים געקומען וויינען, אבא למה, למה אני, למה, טאטע האט נעבעך נישט געוואוסט וואס צו זאגן, און די צער פונעם קינד האט אים בארירט האט ער זיך געהאנגען, א שומר תורה ומצוה. איז אנבעליוועבל, רבותי איר ברענגט אונטער כלל ישראל, איר וועט נאכאמאל בענקען אויף היטלער און היטלער האט אונז אפגעהארגעט און פערטיג, דא הארגעט מען מיט א שטומפיגע זעג, מען שניידט און מען רייסט און ס'בלוט און מען וויינט און קיינער געט נישט קיין פלייאינג הוט אויף וואס ס'וועט געשען מיט כלל ישראל, אפאר אינוועסטערס מאכן זיך ביזנעסער קעגן סעלפאונס, אפאר מלמדים זאגן זיי ווילן נישט דאס אינגל ווייל ער איז שוואך, עניוועי מען טוט ס'וועט אנקומען נישט געזארגט. וועט איך וויל זאגן פאר אלע קינדער, און איך וויל זאגן פאר די עלטערן, פאר די מאמעס, און איך וויל אויך זאגן פאר די טאטעס, ס'איז געווען א הערליכער זומער ברוך השם, ס'איז געווען אפאר אינצידענטן אבער נארמאל איז געווען זייער גוט, נישט געווען קיין סעקשועל קריים ווי ס'פלעגט אמאל זיין, ס'איז געווען אבער נישט וואס ס'פלעגט זיין, טאטעס און מאמעס האבן זיך געבראכן דעם קאפ פון וואו זיי האבן גענומען די צען, צוועלף, פופצן טויזנט דאלער פארן זומער, קאסט זייער אסאך. ס'קאסט צווישן צען ביז פופצן טויזנט דאלער. צווישן די באנגעלא און צווישן אלע אנדערע זאכן קאסט עס א מאיאנטיק מיט געלט. סאו למעשה וויל איך זאגן פאר יעדן, יעדער איז שולדיג א שכוח, אונז אלע זעמיר שולדיג א שכוח פארן רבונו של עולם, דער אייבישטער האט אונז געגעבן אז מען זאל האבן צו באצאלן די אלע זאכן, ער האט אונז געגעבן בכלל פיינעם זומער, זיך געקענט אביסל אויסלופטערן און אויסטשוכען פון די אלע פגעי הזמן, און נאכדעם. האט ער אונז אויך געגעבן פאר די טאטעס זאלן האבן פרנסה, זאלן עס קענען באצאלן, אדער האט ער געגעבן פון וואו זאלן עס בארגן און זיי זאלן זיך נעבעך ברעכן קאפ, ווייבער האבן נישט קיין שום דרך ארץ פאר די מענער, נאר ווען דער מאן שטארבט פון א סטראוק און א הארץ אטעק זאגט מען אוי איך האב אים, איי מיס הים סאו, נאו יו דאונט, יו נאו וואט יו ווער דואינג, סא עניוועי, ס'איז א גרויסע זאך וואס די ווייבער רעכענען זיך נישט מיט די מענער, אבער למעשה איז די וואס האבן עס דורכגעמאכט, זיי האבן געהאט א גוטן זומער דארפן זיי דאנקען פארן מאן.

אז דער געלט וואקסט נישט אויף א בוים, און אמאל שפארט זיך א טאטע אפ פונעם עסן ער זאל קענען געבן פאר די קינדער, דאס איז א געוואלדיגע זאך וואס אונז האמיר נעגלעקטעד בין אדם לחבירו. נאכדעם וויל איך רעדן מיין דאס וואס איך רעד יעדן פאר א יום טוב, נישט דא קיין חדר, דארף וואטשן אויף די קינדער, מען דארף זיי נישט לאזן גיין אין מקווה, אפילו א בחור אויך נישט, ער דארף נישט קיין מקוה, א שאוער איז דזשאסט עז גוד, און מען דארף וואטשען ווי ער דרייט זיך בין הזמנים און מיט וועם ער דרייט זיך, איך רעד שפעטער, דא ס'איז דא איינער ער הייסט יואל טייטלבוים די ספרדי, ער איז אן איידעם ביין ר' שקול אין מאנרא ביי ווידער, און מען דערציילט אויף אים יעצט אז ער האט קאפי און ער געט מאשינען פאר בחורים און ס'איז פרייליך מיט. דארף זייער וואטשן, גייט א עלטערע בחור רעדן מיט א יונגערן בחור דארף מען שוין, איט רעיזעס א פלעג, סאמטינג איז גאוינג אן, וואס האט אן עלטערע בחור צו רעדן מיט א יונגערן? אז ער זיצט אין א שול דארף מען וויסן אין וועלעכע שול ער זיצט, יעדע שול דארף האבן ווידיאו, מען האט צוגעשפארט אמאל אין מאנסי א ישיבה ווייל דער וואס האט פארדינגען דעם בילדינג האט געהאט א ווידיאו ווייל ער האט א בית מדרש און ער האט געזען אז די בחורים טוען צווישן זיך מעשים נבלות אין בית מדרש, טאקע מקום קדוש אבער זיי פילן עס נישט, ס'איז נאכנישט אזוי אויסגעארבעט. מען דארף האבן א בית הכסא גבאי אין יעדן שול, ער איז פטור מן הקריאת שמע, התפילה מן התפילין מכל המצוות האמורות בתורה, ווי אזוי דער בעלזער רב געזאגט, פאר צוויי יאר האט ער גערופן אריין עפעס דרייסיג אינגעלייט צו פערציג, ער געזאגט עטס וועטס אדורך גיין אין בית מדרש פֿיר און צוואַנציק שעה, ראש השנה יום כיפור סוכות, כ'וויל נישט עס זאל זיך דא טוהן מעשים מנוולים. האבן זיי געזאגט רבי ווען וועמער אונז דאווענען האט ער געזאגט עטס זענטס פטור. איך וועל ענק מוציא זיין מיט די תפילה. און אזוי וואטשט מען. און מען דארף אויכעט האבן קריאת התורה גבאים ביי קריאת התורה זאלן זיין מענטשן וואס זאלן נישט אויסהערן קריאת התורה זיי זאלן וואטשן די קינדער אינדרויסן אבער סזאל זיין די מיני מענטשן וואס האבן דארט קינדער אויכעט אבער נישט עס וועט קומען א פעדעפייל און ער וועט וועלן וואטשן די קינדער זעמער דאך נאך אויף גרעסערע צרות. און מען דארף וואטשן, קומען משפחה, אינסעסט, מען געט זיי אויבן צו שלאפן, אין די הייזער וואו ס'איז דא א שטאק, דארף וואטשן אויף דיינע קינדער, זאלסט קיינעם בעסיקלי נישט אינווייטן אויף יום טוב, פיר דו דיין פעמילי אליין, און אפילו דיין זיידן מיט די באבע, ס'הייסט דיין שווער און דיין שוויגער, צו דיין טאטע און דיין מאמע, זענען אויכעט חפץ חשוד, קיינעם נישט אינווייטן, בפרט נישט יום טוב, קומען אריין מענטשן אין שול.

בי ווערי קערפול ביקאוז מיט פעמילי קען מען נישט גיין אין מלחמה, מען וועט דיך גראד איינשטילן, און אויב עפעס געשעהט זאלסטו קאלן נײַן וואן וואן אפילו אום יום טוב, סאיז פיקוח נפש און דוחה שבת, און זאלסט גראד לויפן אין האספיטל אז מען זאל באקוקן DNA, מען זאל באקוקן געבן העלפ, אפשר איז דאס קינד שוין אוט אוו הער מיינד. יעצט איז געווען אין ענגלאנד א גאנצע מעשה, מען האט געטראפן אז די מיניסטארן פלעגן הרג'נען די קינדער, יו קען נעווער נאו, מען קען הרג'נען די קינדער, איך האב אייך שוין געזאגט אין אסאך מקוואות איז געווען דערטראנקענע קינדער, עס איז אלץ געווען ווייל מען האט זיי מאלעסטעט, ווייל א קינד פאלט נישט סתם אריין אין א מקווה, ווען איך זעה דאס קינד איז אויסגעטון נאקעט, קען איך זאגן ער האט זיך דערטראנקען אין מקווה, אבער וויאזוי איז ער אריין מיט די קליידער, ער איז משוגע געווארן אריין אין א מקווה, דאס איז אלץ קינדער וואס מען האט געהארגעט, סאו דארף מען זייער וואטשן זיין ערנסט און נעמען די. סאסייעטי די וועי איט איז, ס'איז נישט דא קיינער וואס איז באגלייבט, יעדער האט אן ערוה, און יעדער וויל עס שטופן אין א קינד, עווריבאדי, פונעם גרעסטן רבי'ן ביז צום קלענסטן, ענד יו העוו טו בי אוועיר אוו איט, ענד וואטש יור סעלף ענד יור טשילדרען אקארדינגלי. היינט דארף איך שוין נישט לאנג מאריך זיין אזוי ווי יארן צוריק מיט די לאנגע דרשות מיט מעשות, טוןאיי מיט מעשות העט מען נישט ענדיגן. רבותי וואטש יור טשילדרען, ס'איז נישט דא קיין סקול און קיין חדר, און לאז נישט די קינדער ארום וואנדערן, ס'קומט יעצט אפאר טעג יום טוב, איז מ'איז גוט אויסגעשלאפן ווייל ראש השנה, ערב ראש השנה שלאפט מען זיך אויס געהעריג, און נאכדעם ס'קומט דעם נעקסטן טאג ראש השנה, איז ס'דא שיל וואס ענדיגט שוין איינס און צוויי, מ'גייט אהיים שלאפן, איי ס'שטייט מ'זאל נישט שלאפן ווייל מ'פארשלאפט די מזל, אויף דעם איז דא אפאר זאכן, קודם די משנה ברורה ברענגט צו. פונעם אר"י הקדוש אז נאך די תקיעות איז שוין דער מלאך געווארן נתעורר אז נאך תקיעות מעג מען שוין. נאכדעם איז דא דאס ס'איז דא אסאך אידן וואס גייען דווקא שלאפן ראש השנה זאלן פארשלאפן זייער מזל. זיי האבן נעבעך אזא שלעכט מזל אז וואלטן זיי געוואלט פארשלאפן. ווייל דו גייסט דיך לייגן שלאפן, די קינדער ראומען אין די סטריטס און אין די שילן, און ס'איז דא טויזענטער פרעמדע מענטשן, אז ס'איז א שרעק. איך וויל דא ארויפלייגן, כ'האב גערעדט דא וועגן איינעם מאשקאוויטש, וויל איך דא ארויפלייגן דריי טעלעפאונס וואס כ'האב באקומען,
א גוטן ר' נחום, איך האב געוואלט זאגן איר האט גערעדט וועגן א חזן מאשקאוויץ וואס געפינט זיך אין אומאן, איך בין אויך יעצט געווען אין אומאן איך האב אים דארטן געזען, איך קען אייך זאגן איך בין א מאנטשעסטער איינוואוינער, און ער האט זיך דא געדרייט אלס אלמן מיט זיין זון וואס איז געווען א אלטער בחור, מען פלעגט אים רופן אותו ואת בנו, עס ער האט דא ביי די פלאץ ווי ער איז איינגעשטאנען האט ער כמעט געמאכט צו יא געמאכט צו האלב געמאכט איך בין נישט זיכער משכב זכור מיט א בחור וואס איז היינט כמעט אינגאנצן אוועקגעפאלן ביז ער איז היינט אוועקגעפארן אויף אמעריקא איז ביי יואלי ראט'ס ישיבה אויב די בחור וועט לאזן קען איך אפשר געבן די פרטים איך ווייס אז די טאטע איז געגאנגען צו רב הורוויץ און רב הורוויץ האט נישט געלאזט גיין מסר'ן אבער מען האט געטון א מורא'דיגע מורא'דיגע קלוגע זאך אז מ'האט אים ארויסגעווארפן כדי ער זאל גיין אנ'חזיר'ן ערגעץ אנדערש איז ער יעצט אין אומאן איך האב אים דארט געזעהן ער לייגט תפילין פאר מענטשן געוויסע מענטשן וואס קומען דארטן רייכע מאדערנע אדער פרייע מענטשן ער לייגט זיי תפילין און נאכדעם געבן זיי אים געלט און ער דרייט זיך דארט, איך ווייס אז ער האט דארט א שיקצע אויכעט, און כך שמעתי פון זיין אייגענע זון וואס האט מיר פארציילט אז יא ער מעג ווייל ווייל ער האט נישט נעבעך און איך ווייס וואס און ער גייט זי מגייר זיין, ער טוט כל עבירות שבתורה, און איך ווייס קלאר אז ער האט דא געמאכט משכב זכור און די קינד איז אוועקגעפאלן, איך האב איך האב גערעדט מיט די טאטע זייער לאנג ער זאל גיין צו די פאליס, און ער זאגט מיך ניין מען טאר עס נישט טוהן ס'איז מסירה ס'איז שטייט קלאר אין הלכה אז מען טאר נישט מסר'ן, און מען האט געפאלגט רב האראוויץ ווי א טיפש, און דאס איז די תוצאות, מאשקאוויץ האט קאליע געמאכט זיינע קינדער און נאכדעם איז ער אנטלאפן און איך ווייס נישט וואס ער טוט ווייטער, זיך געדרייט אין אנטווערפן זאגט איר, כ'האב אים גראדע טאקע געזעהן אפאר יאר צוריק אין אנטווערפן איך בין דארט געווען פאר א שמחה איך האב אים דארט געזעהן, און יעצט האב איך אים געזעהן אין אומאן, מען דארף אים טאקע ארויסווארפן. יא, וועגן אברהם מאסקאוויטש, ליידער ליידער, איך ווייס עס איז אמת, איך ווייס פון די משפחה, ער געוואוינט אין מאנטשעסטער פאר אסאך יארן, און געוואוינט ביי איינעם און ער האט נעבעך מאלעסטעד זיין קינד, נישט ממש אבער כמו מאלעסטעד, און נאך ווען מ'איז געוואר געווארן איז ער אנטלאפן איבערנאכט. דעמאלטס ווען די פאליציי וואלט נישט געקענט פראסעקיוטן ווייל ס'איז נישט געווען גענוג עווידענס, בקיצור ער איז אנטלאפן פון לאנדן נאכדעם וואס ער איז אנטלאפן פון אנטווערפן, סא איך ווייס ממש פון פירסט הענד, איך מיין נישט פירסט הענד אבער א נאנטע חבר מיינע זיין קינד האט ער מאלעסטעד.

צו זיצן אין די גניזות אין מאה שערים, און דארטן זיך אריינגעלייגט אין די גניזות אנשטאט צו גיין אין די חדר און אויסגעקלויבן אלע גניזות. ער האט זיך געוואלגערט אלע יארן, חתונה געהאט מיט נעבעך מאנסי וויזשניץ חסידים, דעבניצער הייסן זיי? כ'זע נאנט.

קיין פאריז געפלויגן, דארט אין א שפיטאל און נעבעך געהאט אויף די לעבער, זיין ווייב און זי איז אוועק דארט, זייט דעמאלטס איז ער באוויסט אלס א גרויסער פעדעפייל, ער איז געווען אין לאנדאן, מ'האט אים פארטריבן, ער האט נעבעך קינדער. מיט בחורימלעך נאכדעם איז ער אזוי געלאפן קיין מאנטשעסטער און דארט האט ער געמאכט א גרויסע חורבן צוזאמען מיט דעם גרויסן צדיק וואס זי האט שוין גערעדט פון אים, מיילעך לייפער. מיילעך לייפער האט נעבעך אסאך בחורים

און אין אומאן אליינס ווי דו נעמסט אים מיט, דו קענסט נישט האבן השגחה, דו זיצט אינעם גרויסן מנין, און אינדרויסן איז דא אסאך חזירים וואס שלייפן זיך דערויף, סאו פליז דאונט געט סטאק אין די אלע גארבידזש, האסט א קינד דער אייבישטער האט דיר געגעבן א דיימאנד, וואטש דעם דיימאנד, האט ער געגעבן נאך א דיימאנד, דיין נשמה איז אויך א דיימאנד, דארפסט עס אויך וואטשן, אבער דיין נשמה איז נאך דיין קינד'ס נשמה, ווייל דיין קינד איז נעבעך אן אינעסענט פערסאן. דעט דאזנט נאו היז וועי אראונד. דו ביסט שוין גענוג אלט. וועסט ענדיגן מיט דיינע קינדער עס צו אויפציען אויף א שיינעם אידישן דרך, נו וועסטעך דאך זארגן אויף דיין נשמה. ביז ווילאנג דו האסט קינדער דארפסטעך זארגן יעצט אויף זייער נשמה'לעך. די רבנים זאלסטו קיינמאל נישט טראסן זיי זענען די גרעסטע אבן נגף לבית ישראל. געווען יעצט א סטאטיסטיק אין ארץ ישראל אין חיפה אין א יוניווערסיטי האבן זיי גענומען. צוועלף טויזנט קינדער צווישן עלף און זיבעצן, זענען זיי ארויסגעקומען אז זיי האבן די זעלבע פיגורס ווי ביי די גוים ווי ביי די אידן, איינער פון פינף האט געזאגט זענען שוין געווארן נפגע אלס קינד, און מיידלעך זענען ווייניגער געווארן גערעיפט און געטאטש מינית ווי יונגלעך, ווייל א יונגל זעהט אויס, קוים א מיידל לעכערט ער די בתולים איז עס א גאנצע זאך, און נאכדעם מיידלעך זענען מער צניעות'דיג, זיי שטופן זיך נישט אזוי, בקיצור יונגלעך האבן א העכערע פראצענט. יעצט רוב פון זיי האבן אלע געזאגט פארוואס זיי זענען נישט געגאנגען צו די עלטערן אדער צו די אטאריטיס ווייל זיי האבן באמת נישט געוויסט זיך צו וועם צו ווענדן. היינט רעדט יעדער דערפון, מען האט אפילו די גויאישע וועלט אויסגערייניגט. דער רמב"ם זאגט אז די אידן זענען מחיוב צו לערנען די שבע מצוות בני נח פאר די גוים, סאו אפשר האב איך א חלק אין דעם אויך. עניוועי, די אראבער האבן די גרעסטע סארט פון זנות, אכט און צוואנציג פראצענט פון די קינדער זענען דארטן געמאכט,

טאראריראריראטיראריריראם, רבי שמקל'ה געהערט א שיינעם ניגון, האט ער, איז ער ארויסגעלאפן, זאגט ער, ס'איז איין שטיק זנות, זאגט ער, די אראבער וויינען און בעטן דעם אייבערשטן, פארוואס האסטו אונז צוגענומען דעם צענטן חלק זנות, אז דו געסט שוין ניין, געב שוין אלעס, און די שפילן זיך צניעות'דיג צניעות'דיג, די גרעסטע נואפים, ס'איז נישט וויכטיג, למעשה איז אבער אזוי. זיי זאגן אז ביי די חרדים איז בכלל נישט, קיינער האט נישט געוואלט קומען פאראויס, יעדער האט געזאגט ס'איז נישט דא, ס'איז נישט דא, ס'איז נישט דא, ס'איז נישט דא. שוין, אז ס'איז נישט דא איז דאך נישט דא. אבער זיי ווייסן דאך אז ס'איז יא דא, ווייל מ'זעט דאך ס'איז דא אזויפיל קאמפלעינטס אויף אזוינפיל אז ס'איז נישט דא, ס'איז נישט דא, אז מ'זעט די פרומע זענען אזוי טיף אין דר'ערד אז זיי געבן אפילו נישט ארויס דעם אמת, און אז מ'דארף העלפ איז נישט דא צו וועם צו גיין אויף העלפ. און דאס איז א מורא'דיגע זאך, ווייל דאס האט אויך אויפגעטון דאס וואס מ'האט אהערגעברענגט אזויפיל פגועים, ווייל יעדער ווייסט ס'איז דא, פארוואס זאל זיין ביים גוי ווייניגער? יעצט איז די שאלה נאר וואס די צייטונגען פרעגן ביי די פרומע, צו ס'איז דא מער צו ווייניגער ווי ביי די אראבער, דאס איז די איינציגע חילוק, ווייל ס'איז אויך א טייט ניט קאמיוניטי, און גארנישט גייט נישט ארויס, און במילא דארף מען וויסן ווי מ'האלט מיט זיי, אבער דאס אז ס'איז נישט דא, דאס איז זיכער אז ס'איז דא.

יעצט ס'איז דא נאך א וויכטיגע זאך, ס'איז דא אין איד שטייט א גאנצע ארטיקל ווי משה דוד נידערמאן מ'פארט אראפ מיט דעם קאלמאנאוויטש א גענגסטער א גנב א ליגנער, איך האב אמאל איבערגעפירט געזען א יסוד ושורש העבודה איך האב אריינגעלייגט טויזענטער דאלער כ'האב אראפגעברענגט א איד פון ארץ ישראל ר' שמעון אנשין וואס ער קען דערקענען אויף קברים ווי ס'איז דא אונטער דער ערד קברים, כ'האב געטראפן דעם ערשטן שטיין ווי מ'האט געמאכט די ערשטע מצבה אין די נייעם בית החיים. און דאס איז א יאר פאר די יסוד ושורש העבודה איז אוועק, און דארט איז געווען ד' אמות וואו עס איז נישט געלעגן קיינער נאר איין קבר אינמיטן דאס איז געווען ר' נחום'קע ס'האט געשטימט מיט די היסטערי הונדערט פראצענט און די אידן האבן געזאגט אז דארט ליגט ער, אזוי ווי ר' בנימין זאב האט עס זוסמאן האט עס אזוי שיין איבערגעפיקסט האט אויך מיך די חברה וואס טוען אין ארץ ישראל דוד שמידל מיטן פידל אתרא קדישא געווען זייער ברוגז אנגעהויבן א מעשה מיט מיר דאס איז נישט דער יסוד ושורש העבודה ווייל יענץ הייסט פערשטאט שמערשטאט זאג איך הער אויס דו ביסט א פערד פערשטאט שמערשטאט כ'האב דאך גערעדט מיט אידן וואס זענען פון גראדנע. עניוועי, כ'האב מיך נישט געמאכט וויסנדיג צו וואס זיי טוען און וואס זיי זאגן און פארטיג. און האמיר געשטעלט צוויי מצבות אזוי ווי דער יסוד ושורש העבודה האט געהייסן שטעלן. איינס ביים קאפ און איינס ביי די פיס. כ'האב געמאכט א גוטן דזשאב מיטן אייבערשטנס הילף און כ'האב מיר זעלבער צוזאמגענומען געלט און מ'האט באצאלט.

די דוד שמידל מיטן פידל אתרא קדישא עניוועי די גאנצע ארגענעזעישן סאו למעשה דאס איז וואס דא גייט פאר זיי האבן פראבירט יעצט אין ווילנע מאכן א מואוומענט און משה דוד איז אראפגעפארן און מען גייט אויפגראבן בית החיים אזוי ווען קומען זאגן דעם רבי'ן מ'האט נישט שחיטה מער אין ירושלים וויפיל דארף עס קאסטן זעכציג אלפים וואס האט מען ערלעדיגט מען האט שוין לאנג מען האט קיינמאל נישט געוואלט אפשטעלן די שחיטה אין ירושלים איז עניוועי, סאו, איז געגאנגען די אהרונישע חברה זיי האבן אריינגעגעבן אין זייער צייטונג בריוון וואס מען האט ענדליך געשיקט דא אויף אמעריקע פון ווילנע, מען גייט גארנישט טאטשן, אלץ פרעגט מען נאר ר' אליקים שלעזינגער, ר' אליקים אים האט געשטעלט דער ODA דער הערשל קעסטענבוים, ער האט אים געשטעלט אז ער זאל זיין אויף די יוראפעישע בתי חיים'ס, ער איז א קרוק א גענגסטער ווי יעדער, איך האב אמאל געטראפן ווי מען האט אויפגעגראבן א בית החיים אין טשעכן, און ר' אליקים האט געוואלט עפעס פֿיר פינעף מיליאן דאלער פאר דעם, און ס'האט עס אפגעקויפט אן אינשורענס קאמפאני וואס געלט איז געווען, אבער זיי האבן זיך געברענגט פון ארץ ישראל ארויף און אלע ביינער האבן זיך געוואלגערט אויף דער ערד, כ'האב עס אליינס געזעהן נעבעך. עניוועי, ס'איז די זעלבע קרוקס, ס'איז איין קאמפאני די גאנצע זאך, יעדער גנב'עט נאר יעדער וויל אז ער זאל גנב'ענען און נישט יענער. סאטמאר ווילן זיי זאלן זיין ציונים נאר יענער זאל נישט זיין. עניוועי. איז למעשה האט זיך געטוהן דארט א גאנץ געטיעכץ אז די ווילנע האבן געזאגט זיי גייען קיינמאל נישט טאטשן דעם בית החיים, איז במילא זענען זיי געבליבן מורא'דיג אויסגעשפילט די גאנצע דוד שמידל, איך בין געווען דער ערשטער וואס איך האב אים אראפגעברענגט, ווען איך האב אים פרובירט אראפצוברענגען האט יעדער געטענה'ט דו ווייסט נישט ער איז א פאוערפול מען, פאוערפול זאג איך אים. איך שלאג מיך מיט יעדן מענטש, טאמער הער איך ער איז מער כי חזק הוא ממנו, ער איז מער פאוערפול פון דעם רבונו של עולם חס ושלום, אזוי ווי די מרגלים האבן געזאגט, דעמאלטס גיי איך אוועק, ווייל מיין גאנצע כח קומט ווייל איך שלאג מיך פארן הייליגן באשעפער'ס תורה. אבער טאמער איז ער נאר שוואכער פון רבונו של עולם, וואס קיינער איז נישט שטארקער פון רבונו של עולם, נאר די מרגלים, האבן אונז פראבירט דאס איינצורעדן, וועגן דעם זיצן מיר שוין אין גלות צוויי טויזנט יאר, כי חזק הוא ממנו פון דעם רבונו של עולם. דאך טאמער איז ער נישט שטערקער פון רבונו של עולם האב איך נישט קיין מורא פאר אים, און קוק ווי דוד שמידלא האלט איינס, ער מאכט נישט קיין פרנסה, ער פלעגט מאכן מיליאנען דאלער, איך בין געווען דער ערשטער וואס איך האב אנגעהויבן אראפצוברענגען מיט אכט ניין יאר צוריק, און היינט איז ארויסגעקומען אלע שייגעץ שטיק. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, איך האב ענק פארציילט פאריגע וואך א מעשה פון איינעם וואס האט געוואלט מאכן א גניבה און ער האט עס נישט געמאכט ווייל פון וועם ער האט געוואלט גנב'ענען האט אים געזאגט ביסט דאך אזא פיינער מענטש מיט אזאלכע פיינע מידות און עדין הנפש איז ער צוריק און האט אים צוריק געברענגט די גאנצע גניבה ער געזאגט ס'האט ער מיר קיינער נישט געזאגט קיינער האט מיר נאך נישט געזאגט א גוט ווארט אין מיין לעבן דערפאר בין איך אזא פרא אדם א מוראדיגע זאך אבער כ'האב עס ענק פארציילט איך הער זאגן איך נעם נישט קיין אחריות דערויף איך הער זאגן אז דער בעלזער דער בעלזער רבי דער גרויסער בעלזער רבי האט געלאזט רופן דעם מייזעלס וואס ער איז געווארן א חייל און האט אים געפרעגט פארוואס ביסטו געווארן א חייל? ער האט אים געזאגט וואס זאלסט קומען צום שבת צום טיש צום דאווענען, זאלסט קומען אבער מיט א הוט מיט א בעקיטשע, און ער געשטעלט מענטשן זאלן אים נאר וואטשן, דאס הייסט ער זאל זיך נישט זאל נישט רעדן מיט קינדער און מיט בחורים וואס מען דארף נישט, עניוועי האט ער אים געפרעגט זאג מיר דעם אמת פארוואס ביסטו געווארן א חייל? האט ער געזאגט איך וויל מיך נוקם זיין אין סאטמאר וואס זיי האבן מיט מיר געטון, מען האט מיך מעלעסטעט, מען האט מיט אים געטון כל דבר רע, און אונז ווייסט מען דאך ווער עס האט אים מאלעסטעט, האט ער געזאגט, מה דאך דו ביסט מתנקם מוזט דאך נישט ווערן א חייל ביסט איינגעשטעלט מיטן לעבן קענסט דאך קומען אויף בעלז ביסט דאך שוין מתנקם ווייל בעלז איז דאך ברוגז מיט סאטמאר, עניוועי ער האט אים איינגעלאדן און ער איז געקומען דארט, און דאס וואס איך טריי ענק צו זאגן אויב מען זאגט נישט קיין גוט ווארט פאר קיינעם איז עס זייער נישט גוט ווייל זיי פאלן אלע אוועק אונז פארלירן מיר א גרויסן פראצענט פון אלע אונזערע תלמידים אין ווילימסבורג אין בארא פארק אין מאנסי.

און די אלע שטותים וואס ער האט צוזאמגערעדט דער ווילדער הונט דער רויטער הונט ווען ער פלעגט זיך צעווילדעווען מיטן בלאד פרעשור זיינעם איז געווען געפערליך ער האט עס נאך ממציא געווען זיין אייניקל דער מייזעלס איז דאך דער סיגוטער'ס אייניקל נישט דעם דברי יואל'ס אייניקל איז דעם סיגוטער'ס אייניקל און אזוי גייט עס יעקב אשר פדה את אברהם. יעצט הרב לעוו האט א ישיבה וואס האט געהאט א ריזיגן פייער די פייערלעשער זענען שיער געהארגעט געווארן זענען אריינגעקומען האבן זיי געזען אז דארט איז דא שלאפן בעטן מיט אלעם האבן זיי געפרעגט וואס איז דאס, די קינדער זענען געווען אזוי צוגעשפארט אז ווען ס'געשעהט ווען מען זיי שלאפן וואלטן זיי נישט געקענט ארויסגיין. כ'טריי מסביר צו זיין פארן עולם די law איז נאט מעיד טו ספייט יו, ס'איז נישט געמאכט דיר וויי צו טון, ס'איז געמאכט פאר א ריזען, ס'איז אויסגערעכנט, שטעל דיר פאר די פייערלעשער האבן געקענט געהארגעט ווערן און נאכדעם וואלט ער ווען געהאט זיין חיים טובים אויף אייביג. פארוואס קען מען זיך שוין נישט אויסלערנען וואנס ענד פאר אלל צו ווערן נארמאלע מענטשן און מען דזשעפערדייזט די סעיפטי פון די בחורים? וואס טוסטו ווען א בחור ווערט געהארגעט? וואלט מען געזאגט, אה, ער איז געווען א וואוילער בחור. הו קעירס, ער האט געדארפט לעבן. ווען דער אייבישטער האט געזאגט פאר אדם הראשון ער דארף שטארבן, איז ער געגאנגען גראד וידע את חוה אשתו, ער האט געגעבן די גרעסטע מתנה פאר די וועלט, און די גרעסטע מתנה פאר זיינע קינדער, ער האט זיי געגעבן חיות. דער אייבישטער האט אריינגעגעבן די טבע אז א מענטש קען באשאפן. א מאן מיט א פרוי קענען באשאפן דורות נאכדעם.

יעצט ס'איז דא יעצט פון די מדינה איז דא א גאנצע בריוו אז זיי געבן געלט פאר דוד שמידל, דא משרד עתיקות און דוד שמידל, אזאלעכע פעיק פאוני די גאנצע זאך וואס גייט פאר אין ארץ ישראל, יעצט איז דא אין צפת איז דא ביי סיי אין א ישיבה וואס זיי זאגן זיי נעמען נישט קיין געלט פון די מדינה זיי זענען פון די הייליגע, און יעצט איז ארויסגעקומען אז זיי נעמען יא געלט, איך וויל ענק זאגן קיין שום מוסד אין די וועלט קען נישט עקזיסטירן אן א געלט פון די מדינה, במילא פארגעסט יעצט ווער ס'נעמט און ווער ס'נעמט נישט, ווער ס'עקזיסטירט איז א סימן ער נעמט, אפילו סאטמאר, און אפילו ווען מ'וואלט יא געקענט עקזיסטירן, שוין אויכעט אזוי אז געלט האט א ספעציעלן רייץ. דער זאליקא נעמט צאם גרויס געלט צו שיקן אויף ארץ ישראל זאליקא עס איז דא די אידן וואס האבן נישט וואס צו עסן זיי האבן נישט מיט וואס דורכצולעבן דעם טאג זארג דיר נישט פאר ארץ ישראל זארג דיר פאר דא זארג פאר יענעם אווערסיס זארג דא. יעצט אריינגעקומען אז חינוך הישן האט ארויסגעווארפן איין און צוואַנציק ספרדישע מיידלעך און מען האט זיי געסוט אין קאורט. און דער דזשאדזש האט געזאגט אז מען מוז זיי ארייננעמען, דער דזשאדזש האט געזאגט נאו דייס, יו גאטע טעיק הים אין, דעטס וואטס גאנא העפן, וואטש ענד סי, און וואס גייט זיין דער סוף, ס'עט קומען אפאר פרייע מיידלעך און זיי וועלן אויכעט וועלן אריינגיין, און מ'עט זיי אויך מוזן ארייננעמען, יו טינק יו וויל בי עיבל טו געט עוועי וויט עווריטינג? נאו וועי! עטס קענטס ענק אזויפיל אנווארפן מיט יעדן ביז עטס עטס באצאלן א ביטערע פרייז. יעצט נאך די אלע מלחמות אין אסטראליע האט זיך נאך אויפגעשטעלט יעצט א חבד רב, און ער פייט צוריק. אז מען טאר נישט גיין צו די גאווערמענט ס'איז מסירה, ער מיינט ער שפילט זיך ארום, ער האט געמיינט אז טאמפסאן איז זיין דיסטריקט אטוירני, נא נא נא נא, דארט איז שוין היינט דא א אפיציעלע א רעגירונג, די רויעל קאמישען אויף צו סעיפגארדן טשילדרען, און זיי האבן אים געגעבן, wow, ער האט נישט געגלייבט ער עט אריינפאלן אין אזא האט וואטער, נאו וועי דיד הי בעליוו איט. ער הייסט ראביי צבי טעלזנער, און די רויעל קאמישען האט אים אהין אהער גענומען, און. דאס איז די קאמישען וואס די גאווערמענט אוינט קעגן סעקשועל אביוז, און זיי לאזן אים נישט, דעי אר נאט לעטינג הים געט עוועי וויט איט, אז דו עסט האלטן ס'איז מסירה קענסטו גיין אין דזשעיל, עניוועי, צוביסלעך הערטס אויס, רוים האט מען נישט געבויעט אין איין טאג, און איך זאג צו נאך א זאך, דעם בית המקדש האט מען נישט חרוב געמאכט אין איין טאג אידער. דער אייבערשטער האט געווארט פֿיר הונדערט און צען יאר און פֿיר הונדערט און צוואַנציק יאר, ס'איז קיינמאל נישט גוט געווען אפילו פונעם אנפאנג אויך נישט, ס'איז אייביג געווען מלחמות די צדוקים מיט די בריונים מיט די אלע רשעים, זיך אלץ געשלאגן, און ווי ס'איז דא קדושה איז דא סטרא אחרא, שוין. אבער לאזמיר גיין ווייטער, ס'איז דא אזא קאפי וואס האט א פיקטשער פון נישט קיין צניעות'דיגע פרוי מיט קורצע ערבל, ס'איז אמת ס'איז נישט שיין אז דאס דרייט זיך אין בתי מדרשים און אוודאי נישט, ביי בחורים שרייבט מען אז מען זאל אריין שרייבן פאר די קאמפעני זאלן עס אראפ נעמען, די קאמפעני נישט דיין משוגענער, דו ביסט א איד דארף זיין א שומר תורה ומצוות, טוסט אפ כל דבר אסור, דו וואוטסט אז מען זאל מאכן געי מערידזשעס, די מען טרעפט אים גייען אין נייעק וועלן אויפפיקן פראסטעטוטס, און די קאמפעני זאל ווערן א שומר תורה ומצוות, וואט אר יו קרעזי? דאס האט מען אלץ געטון, מען האט געזוכט יענער זאל זיין דער גוטער איך זאל קענען טון אלע שייגעץ. שטיק אמת ס'איז נישט קיין איידלע בילד, איך האב עס אויכעט ביי מיר אינדערהיים, האב איך גענומען א דזשילעט, כ'האב עס ארויסגעשניטן, קער נישט איבער די גאנצע וועלט, גיי זאלן זיי אריינקומען אין דיין מקווה וועסטו זעהן וואס זיי וועלן זאגן, ווי בחורים און יונגלעך דרייען זיך ארום מיט קישוי אבר'ס, נאקעט אויסגעטון, אינגאנצן און גייט מען אריין אין וואסער אריין און מען שטופט זיך אריין אין יעדן, ס'איז אסאך ארגער ווי דער פיקטשער, מאלעסטינג מעג מען, אלע עבירות שבתורה מעג מען, די איין זאך טאר מען נישט, דעם פיקטשער טאר מען נישט האבן, אונז זאל מיר זעהן דער גוי זאל עס אראפ. נעמען. ניין ניין ניין ניין דער גוי דארף עס נישט אראפ נעמען. דו וועסט עס אראפ שניידן פון דיין קאפי באקס מיט דעם וועסטו מקיים זיין א מצוה פון לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחרי. יעצט ס'איז דא די דזשעי סי סי האט געהאט א קעמפ קאונסלער וואס ער ס'איז געווען אין דעטרויט ער איז א אידישער מענטש און ער האט געטון מורא'דיגע מיסע זאכן ער האט געהאט נישט קיין איידל ער האט געהאט פראנאגרעפי און ער האט עס געוויזן פאר די בחורים פאר די יונגלעך און ער איז אינוואלווד אין

נישט. מען דארף געבן די קינדער די וועקסינס, דאס איז די וויכטיגסטע זאך וואס ס'איז דא. מ'זאל נישט פאלגן די רבנים אין קיין שום זאך נישט. נאר אויף א געלעכערטן פליגל מיט א צובראכענעם בייניק. דעטס אלל. יעצט די גאווערמענט האט זיך נאכנישט געבויגן וועגן מציצה בפה, זיי געבן נאך ארויס ליעפלעטס אז ווער ס'מאכט מציצה בפה זאל וויסן איז עלול אז די קינד זאל ווערן קראנק. יעצט ער ר' אהרן איז. געווען ביזי אז מ'זאל בעקן אבאמא מיט זיין איראן דיעל, און נאכדעם איז דא דער אסעמבלימען דוב הייקינד מיט גרינפעלד לויפן ארום קעגן אבאמא. באמת אונז טאר מען זיך נישט מישן די גאנצע זאך ווייל אונז פארשטיי מיר נישט צו דעם, עס האט זיך נישט קיינער דורכגעליינט כ'הער ס'איז דא פיר און צוואנציג טויזנט פעידזשעס באשריבן די גאנצע זאך, אונז פארשטיי מיר נישט צו דעם, ס'איז נאר א מנהג מ'מישט זיך אין יעדע זאך. צי כ'פארשטיי צי כ'פארשטיי נישט קודם זאג איך א מיינונג און נאכדעם מען מעג מחולק זיין מיט א פרעזידענט אין אמעריקע ס'הייסט נישט מרידה באומות און די אלע זאכן וואס מען לאזט זיך יעצט אריין אין א מלחמה צווישן די פרומע מענטשן איט דאזענט בעלאנג טו אס עס ווייס נישט וואס דארט גייט פאר איך האב געזען א באשרייבונג פון איינער וואס איז געווען פון די הויפט פון די שין בית מיט יארן צוריק שרייבט ער אז ס'איז יא א גוטער דיעל ס'איז נאר אזויפיל אז דער פריים מיניסטער אין ארץ ישראל מוז ווייזן אז ער טוט און ער פייט. איז יא א גוטער דיעל שרייבט ער, אונז פארשטייען מיר נישט דערצו וואס האמער זיך אונז צו מישן. שוין. דאס איז נאר געווען אביסל צוגעלייגט יעצט גייען מיר רעדן פונעם געהעריגן שיעור. כ'האב געוואלט זאגן כ'האב באקומען יעצט א טעלעפאן קאל פון ארץ ישראל פון איינעם וואס ער איז געגאנגען מנחם אבל זיין דעם טאטן איך רעד דערפון שפעטער ס'דא א טאטע וואס ער איז שוין איבער די פערציג, שוין חתונה געמאכט אפאר טעכטער, און איין מיידל האט מען אים נישט געוואלט אננעמען אין סקול, די יונגסטע טאכטער, ענד הי קודנט טעיק די גארביטש עני מאר, ער איז געגאנגען און גענומען א גאן, האט זיך אריינגעזעצט אין זיין קאר, און ער האט זיך גענומען דאס לעבן, און די שטאט פון ווי דער איר ער וואוינט איז רכסים, ס'איז א אידישע שטאט, און ס'איז ארום גענומען מיט אידישע שטעט דארט ארום און ארום אויכעט, הרב גראסמאן איז אויכעט אין יענע געגנט מגדל עמק, און נאך ישיבישע קראוד איז דא דארט, קיצור. דער מענטש איז אריין אין זיין קאר, זיך געשאסן, ער האט נישט איבערגעלאזט קיין פאפיר, אבער מען ווייסט, מען האט זיין טאכטער נישט אנגענומען אין סקול, און ער איז געגאנגען צום ראש העיר, און ער איז געגאנגען דא און דארט, געגאנגען אינטערווינען אין די סקולס, מען האט אים איבעראל אפגעזאגט, און דא איז ער א טאטע פון קינדער, האט שוין חתונה געמאכט קינדער, הי ווענט טרו דיס קרעפ סאו מעני יערס, האט שוין די יונגסטע טאכטער האט שוין געמיינט אז מען וועט שוין זעהן פון די נחת, פינף יאר אלט, און מען האט זי ארויסגעווארפן ווייל זי איז א ספרדי, אנלי פאר דעט, די אשכנזים. די דרערד ליגערס. בקיצור. האט איך אפגעקאכט פון ביזוואויל. איך קען נישט איך קען נישט קומען איבער. האב איך געזאגט יענעם כ'האב הנאה אז ער האט עס געטוהן פארוואס ווייל אפשר האט מען זיך יעצט אויפגעוועקט זאגט יענער ניין מ'וועט זיך נישט אויפוועקן ביי לייבעלע קלעצקין מארגן וועט עס פארגעסן ווערן ס'וועט קיינער גארנישט זיך אויפוועקן זאג איך הער אויס איך קום יעצט אויף ארץ ישראל איך קום וועגן סעקשועל אביוז אבער איך גיי איבערקערן ארץ ישראל איך גיי גיין צו די פרייסטע און צו די לינקסטע חברה אזוי ווי כ'האב געטוהן דעמאלטס ווען מ'האט זיך געשלאגן וועגן טשיילד סעקשועל אביוז. איך גיי זיי זאגן איך בין אן ארטאדאקסישער רב פונקט ווי יעדע רב וואס עטס האטס אויף ענקער פעיראול און איך זאג ענק אז דאס איז רשעות און מען טאר עס נישט צולאזן, זיי פארקויפן מעשה'ס, זיי גייען נישט צניעות'דיג, זיי זענען פונקט אזוי צניעות'דיג, זענען נאך מער צניעות'דיג ווי אונזער היימישער עולם, זענען זייער תמימי לב. אזא רשעות! יעצט וועט עטס ערשט זעהן, דער מוהרא"ש האט געמאכט א מוסד פאר ספרדים זעקס הונדערט משפחות וואוינען דארט, זיך געוואונדערט וואס האט עס אויסגעפעלט, דערווייל ווען נישט די מוסדות וואס מען האט געמאכט וואלטן זיי זיך געוואלגערט אין די גאס, און איך זאג נאכאמאל איך האב זיי געזאגט מען דארף אפראוטשן אלע רייכע ספרדים, זיי האבן געגעבן דרייסיג מיליאן דאלאר האט ספרא געגעבן פארן טאהשער רעבן, און די אנדערע ספרדים האבן געגעבן, וואס? ווער? וואס האסטו מיט טאהש? דו דארפסט געבן פאר די ספרדים. איך בין אמאל געווען, כ'האב געמאכט א מקווה אין ספעין, אין סאוטא, האט דער פרינציפעל געוויינט צו מיר נײַנציק פראצענט האבן אינטערמעריד, אבער נישט סתם מיט גוים נאר מיט אראבער, און דער געזעץ איז ביי די אראבער, ביי די מוסלימס, אויב דער טאטע איז אן ערעב, נעמט דער טאטע אלע רעכט, און זיי זענען זייער ארעם, זיי קענען נישט ערלויבן געהעריג שולעס, לערנען זיי אין פאבליק סקול, פארליבט מען זיך מיט די שיקסעס, זענען זייער ארעם דארטן אין סאוטא, נאך אזאלכע שטעט. דעס מעגן די ספרדים צולאזן און זיי רעדן זיך איין זיי האבן געגעבן פאר אשכנזישע רבנים עמס עפעס אויפטוהן סאו די טאהשע רבי האט זיי געגעבן א ברכה סאו זענען געגאנגען צו נאך אפאר חסידישע רבנים האט זיי געגעבן א ברכה אבער וואס איז מיט דיינע ספרדישע קינדער אוי איך גיי איבערקערן ארץ ישראל יו וואטש ענד סי יו וואטש ענד סי איך גיי זאגן פאר די חברה ווער גאנע פוט אן א גאן אן די טעיבל אדער עסטו מיך שיסן אדער איך דיך דעס גיימער אונז נישט דורכלאזן דאס געוויין איז דאך אזוי ביטערליך. כ'האב יעצט באקומען א קאל פון איינער וואס זיצט דארטן, נעבעך, עטס קענטס ענק פארשטעלן, נעבעך, און נאכדעם ווען די אשכנזים זאגן זע, איז דער טאטע געווען א משוגענער, אה, נחום ראזענבערג האט שיקסעס אין אוקריינע, און יא, ער ער איז ביי אביש'ל אינדערהיים, איך ווייס נישט וואסערע חטא זיי האבן אויף אים געטראפן, איף עט אל זיי האבן עפעס געטראפן, דאס איז דאך אונזער פארקערנע. געוויטע מענטאליטי. דערנאך זאגן דער טאטע איז געווען א משוגענער ער האט נישט געקענט נעמען די טאכטער. איי דו רשע דו האסט דאך עס געמאכט. איטס אנבעליוועבל איך בין ממש איך בין צושאסן געווארן איך קען נישט ווייטער אפילו זאגן קיין האטליין. עניוועי ס'איז דא נאך גוטע נייעס ברוך השם דאס יאר וועט מסתם שוין נישט זיין קיין כפרות אין די גאס וועט נישט זיין קיין צער בעלי חיים רבותי איך נעם פופציג פראצענט קרעדיט פאר דעם איך האב עס אנגעהויבן מעורר צו זיין איך בין געלאפן צו די גאווערמענט און רב און אנגעזאגט טשעפע נישט מיט כפרות דאס איז דער גרעסטער תיקון זאג איך אים ווילסט עפעס וויסן איך וועל דיר ווייזן איך וועל יא טשעפענען און מען וועט עס אראפ נעמען פון מארקעט און יעדער וועט האבן א גוט געבענטשט יאר סא א איד האט נישט געהאט קיין קינדער יאר געגאנגען צום אר"י הקדוש האט אים דער אר"י הקדוש געזאגט דיין פרוי האט אוועק גענומען עפעס א לייטער ווי די טשיקנס פלעגן ארויף גיין טרינקען וואסער דארטן און ס'איז געווען דארט עפעס א כלי וואס האט געסעיווט וואסער, האט ער עס צוריק געלייגט איז ער געהאלפן געווארן? דו ווייסט וואס א צער בעלי חיים מ'האט זיי נישט געגעבן צו עסן נישט צו טרינקען ס'איז געווען הייסע טעג זיי זענען שוין געווען טויט פאר מ'האט אנגעהויבן. אמאל צוריק געקומען פון א מקווה פון אלל די וועי אפ אין בענגאר מעין, כ'האב מיט געהאט צוויי אינגעלייט וואס האבן מיר מיט געהאלפן, כ'קום אן.

האמער געזאגט פארן בוטשער, זאגט ער, יא, איך האב עס געהאלטן אינעווייניג ביי מיר אין סטאר גאנץ שבת, און די עירקאנדישן האט ער דאך געקארגט צו געבן, זענען זיי אלע געפייגערט, נו וואוילע ס'טרייבערס ברוך השם האמער זוכה געווען עוקר צו זיין די עבודה זרה פון כפרות, יעצט ווייסטו בכלל דא פונעם רשב"א דא צו דאס הייסט נישט אז מ'שעכט.

זיך און ס'קומט ארויס די יורין ווייל ס'נישט דא קיין מאסלס מער, קאלט מיך איינער אפ ביסט גערעכט כ'האב מיך געטובלט כ'האב באקומען אן אינפעקשאן אויף די סקין, זאג איך אים פיין. יעצט איך וויל זאגן נאך א זייער א וויכטיגע סעיפטי זאך, מען ברענגט אריין יעצט די סטארס, געווענטליך די וואס האבן סטארס אין די קאנטרי האבן א סטאר אין די שטאט און זיי ברענגען אריבער די סחורה צוריק, ס'האט מיר דערציילט א מענטש וואס ער פיקסט פלעט טייערס פאר קארס, אז א יאר צוריק האט אים אפגעקאלט א טראק וואס האט געטראגן סחורה פערישעבלס אן א רעפרידזשערעיטער, ס'האט שוין געשטינקען פונעם טראק, מ'האט אים גערופן צו פאררעכטן א טייער ווייל ס'האט געהאט א פלעט טייער, ס'איז געווען אכט שעה צו זיבן שעה אין די היץ, ס'האט זיך געקאכט און געבאקן, ס'האט געדארפט דויערן צוויי שעה אבער ס'איז געווען א פלעט טייער ביז מ'האט עס פארראכטן. רבותי וואטש די דעיטס, און נאך א זאך, פערישעבלס קויפטס נישט כאטש צוויי דריי חדשים עט ליעסט, ווייל די אלע זאכן, למשל ס'האט מעיאנעיז אריינגעלייגט, חליצים, חצילים, די אלע זאכן, טאמער ס'ווערט פארדארבן, האסטו צו טון מיט סעמאנעלע. וואטש וואט יור דואינג. סטאר קיפערס זענען אזעלכע רשעים. וואטש די דעיטס און וואטש אפאר חדשים. אזוי אז ס'זאל זיין זיכער אז דאס איז נאכנישט געווען אין טרענזיט אין די קאנטרי אהין און צוריק. יעצט איך הער זאגן מ'האט געפנט יעצט אין בארא פארק אין א גרויסן גראסערי סטאר א קאנסעשאן פון פלייש, איך ווייס נאך נישט צו ס'איז ארוינים צו די זאלוינים, אבער ס'נישט קיין חילוק קענסט פארקויפן ביידע, קענסט פארקויפן העם און פארק אויך, דער עולם וויל זיך נאך נישט אויסלערנען, מ'דארף קויפן אין א בוטשער סטאר מיט א הכשר תמידי, נישט אין קיין גראסערי סטארס. יעצט, ס'איז געווען א שיין ארטיקל, ס'איז דא א קאמפאני גבינה אין ארץ ישראל זיי מאכן חלב ישראל האבן זיי געמאכט לייט יאגורט, איז געווען א אינגלישמאן, די ענגלישע האבן דאך נישט וואס צו טון מיטן טאג, איז ער געגאנגען האט ער ארויסגענומען א גבינה און ער האט עס ארויפגעלייגט אויף א סקעיל, גראדע אין א פליישיגן סטאר האט אונטערגעלייגט אזא פעיפער, איז ארויסגעקומען אז ס'אפילו נישטא העלפט וויפיל ס'דארף זיין אין די סחורה, אזוי מאכט מען געלט, מען נעמט אראפ העלפט, די ארץ ישראל'דיגע מעניופעקטשער גבינה ער האט געמאכט אויף א פאר און ער האט געוויזן אז אלע זענען העלפט ליידיג, סא אז דו באקומסט אזא זאך, קאל רייט עוועי די קאנסומער עפעיר טרי וואן וואן זיי וועלן דיר געבן ווי צו קאלן. יעצט ס'איז געווען, כ'האב ענק געזאגט פאריגע וואך צי פאר צוויי וואכן, ס'דא הונדערט און זיבן רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן אז מ'זאל גיין צו די פאליס. איז וויל איך ענק זאגן, ס'דא ישיבה ווארלד נוז און מצב, די גייען פראפאגאנדירן פאר אגודה, זיי האבן עס בכלל נישט געשריבן. און למעשה די ווין וואס געהערט פאר סאטמאר, די האבן עס אויך נישט געשריבן. סאו זיי ווילן זיך נאך ארומשפילן. איך געדענק אמאל ווען ישיבה ווארלד נוז און ווין האבן נישט געטארט שרייבן בכלל. פון סעקשועל אביוז האבן נישט געטארט שרייבן פון מיין ארבעט, שפעטער האבן זיי געזעהן אז זיי מוזן עס טוהן ווייל דער עולם האט אויפגעהערט צו ליינען און צו צאלן געלט פאר אדווערטייזמענטס. יעצט יעדעס מאל למשל ווען מען הרג'עט א שווארצן קומט שארפטן און ער שרייט וואס הייסט מען האט געהארגעט א שווארצן? ביי ווייסן הערט מען קיינעם נישט שרייען שארפטן איז נישט בייעסד ער פראטעקט די שווארצע. כ'האב געוואלט וויסן אז מ'האט געהארגעט יעצט א איד אין ארץ ישראל ווייל מ'האט נישט אנגענומען זיין טאכטער און וויפיל נאך עט עס נאך קאסטן און ווער ס'איז נישט טויט ליידט דאך אויכעט א גאנצע נאכט קען ער נישט שלאפן מ'האט נישט אנגענומען זיין טאכטער כ'האב געוואלט וויסן וועלעכע רבנים האבן ארויסגעגעבן א קול קורא וועלעכע רבנים האבן ארויסגעגעבן א קול קורא פאר די בחורים און די אינגלעך וואס זיי דרייען זיך דא אין די גאס און פאר די מיידלעך וואס זיי דרייען זיך ביי אונז איז ממש אונז זעמער א זומן דלא עוסי בתושיה דער עולם וויל נישט פארשטיין פארלאז דיך נישט אויף די רבנים ס'זענען דרערד ליגערס. זיי האבן דיר געגעבן כשר'ע טעלעפאונס און אין יעדן איינעם איז מסתמא אריינגעלייגט דארטן אז זאלן דיך קענען נאכגיין און נאכקוקן און אויסהערן אלע דיינע קאלס און אז דו ביסט אין ביזנעס האבן זיי דיך באגראבן און איך האב שוין געזאגט שפעטער אינעם האטליין אונז גיימיר דאס אונטערברענגען איטס עגענסט די קאנסטעטושען אוו די יונייטעד סטעיטס וואטש ענד סי ווי דער משומר בילדיג גייט ארויספליען וואטש ענד סי. אריינריפן דא די עף בי איי אן די הייעסט סקעיל. יעצט כ'האב באקומען נאך א טעלעפאן קאל פון טאהש כ'האב שוין גערעדט דערוועגן אז מ'האט גענומען איינעם כהנא צו זיין גבאי זיי זעהן אז משה איז געווען א וועלטס חזר און איך בעט ענק איין זאך ווארפטס אים ארויס אינגאנצן פון שטעטל ער טאר זיך נישט דרייען ווי קינדער זענען אבער איך האב א שאלה צו דעם ר' מיילעך טאהשער דער מיילעך מיין חרם איז געווען זיבן אכט יאר צוריק געשריבן דעמאלטס זענט איר נאך נישט געווען רבי יעצט אז איך זאל וועלן קומען אויף א שבת אויף טאהש איז דער חרם איז ער חל אפילו יעצט אויכעט? צו איר קענט זאגן ניין, עס איז נישט געווען אין מיין צייט, עס האט נישט חל געווען אויף אייער טאטן אויך נישט, ווייל אייער טאטע איז שוין נישט געווען אינגאנצן אין דער ארדענונג דעמאלטס ווען מען האט געשריבן דעם חרם. סאו די שאלה איז, פרעגט אייך נאך ביי די דיינים וואס דער דין איז פונעם חרם. טאמער האט איר מורא פאר די סיקריקן וועט איר עניוועי לאנג נישט עקזיסטירן. סאו וואטשט אויכעט וואס דו טוסט, וואטש מיט וועם דו חבר'סט זיך, און די אלע שקצים און קומען מען דארף אונטערשרייבן פונטערשרייבן, זאלסט קיינמאל נישט אונטערשרייבן, ביסט נישט אזוי גרויס, קען דיר נאר שאטן. שוין, דאס איז געווען דאס צוגעלייגטע, יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלקיך נותן לך. הארץ מיט א צדיק פשיטא איז בגימטריא שבת.

איי די די רה דין די ריי דיי דאם, דער ניגון איז זייער א הייליגער ניגון, דאס פלעגט מען זינגען אסאך אין וויזשניץ, און די דזשיקוב'ער רבי רבי יודעלע האראוויץ זכרונו לברכה ער האט ארויף געלייגט די ווערטער אויף שבת קודש, דער תולדות אברהם יצחק איז א גרויסער חסיד פון רבי יודעלע'ן, איז דער תולדות אברהם יצחק איז טרינקט זיך אן גוט מיט וויין פרייטאג צונאכטס און ס'גלאנצט אים די אויגן און ער שטעלט זיך אויף. און ער זינגט דעם ניגון שבת קודש שבת שבת קודש אה ס'א מחיה. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן אז יענעם שבת איז געווען א שיינער שבת אין וויזשניץ, ס'איז דא די פרשה פון דעם פאלאק, סא מ'האט אים געכאפט אז ער איז געגאנגען מיט א שיקסע איז ער געגאנגען, ער האט צו אויסגענומען און נייע קעץ ער געוואלט אויסנעמען.

פארוואס טשעפעסטו מיט א קינד? דזשאסט ביקאוז הי איז סמאל? שרייט ער אז נחום זאגט זאלסטו ענדערש גיין מיט אזוינע ווי צו גיין מיט א בחור צו מיט א מיידל וואס איז אנדער עידזש, נו פארוואס איז האט ער מיך ארויפגעלייגט אויפן האטליין איך האב דאך געטוהן בעסיקלי וואס ער זאגט. לאמיך דיר מסביר זיין, אמת ס'איז דא אזא זאך ווי בוחר הרע במיעוטו, אבער דאס רעדט מען פאר אזא מענטש וואס ער איז אזוי בשפל המצב וואס ער איז אנקאנטראלעבל, מען רעדט נישט פאר א מענטש ווי דו, וואס דו ביסט קודם ביסט א תלמיד חכם, און נאכדעם ביסט א איד אן עושר אויך, איך מיין דו ביסט א איד דער אייבישטער האט דיר געגעבן געלט זאלסט נישט דארפן זארגן זיך פון ווי וועסטו עסן מארגן, אסאך געלט דער טאטע האט איבערגעלאזט, און נאכדעם ביסטו דאך א איד וואס דו ביסט מוצא אלע וויזשניצע פרויען מיט תקיעות שופר, ס'איז אנבעליוועבל, דער בעל תקיה זאל גיין מאכן זנות? איך קען נישט די. דער באם איז פון מאנסי, אבער לאמיר זאגן עס איז דא א גרויסער באם און ער לויפט נאך קינדער און ער קען זיך נישט קאנטראלירן, זאג איך אים אן עצה, גיי כאפ א זונה און כאפ נישט קיין קינד, אבער נישט פאר א מענטש אין דיין קרייטעריע? אנבעליוועבל! און נאכדעם איז דא נאך א זאך, איך טריי דיר מסביר צו זיין די גאנצע צייט און איך וויל דו זאלסט פארשטיין אז. ווען ישראל האגער המצרי האט מיך געלייגט אין חרם, ער איז געווען דער גאנצער אנפירער, פארוואס האט ער עס געטוהן? ווייל ער האט נישט געוואלט זיין שייגעץ שטיק זאל ארויסקומען. יעצט ווען די חזירים, כ'האב דעמאלטס געטענה'ט, ווען די חזירים וואלטן זיך געקענט האלטן די ערבה צוגעשלאסן, מינימום אויף דריי חדשים, וואלט איך אינגאנצן מער נישט עקזיסטירט, איך וואלט געדארפט זיך זוכן א בונקער אין קיסטאן זיך צו באהאלטן. אזוי ווי זיי האבן אבער נישט געקענט האלטן די ערבה ביי זיך, און בשעת ווען איך האב אנגעהויבן די מלחמה האבן זיי שוין אנגעהויבן צו בונטעווען און צו טאטשן קינדער, ווייל איז ארויסגעקומען ברוך מרדכי'ס קעיס, ארויסגעקומען ארטור סאמעט'ס קעיס, ארויסגעקומען די קעיס פון דעם דאסקאלאוויטש, וואס ביי די וועי יעצט איז נעכטן געווען די הירינג, און ס'איז געבליבן אז. ביז נעקסטן יאר ערב שביעות קען ער נישט אפילו גיין נאכאמאל פאר פעראול, טאמער העט ער גיין פאר פעראול און ער העט געווינען העט ער ארויסקומען אויף שביעות, ס'הייסט אזוי ער קען זיך ווייקן אין די מקוואות ווידער שביעות, פארוואס האט מען אים נישט געגעבן קיין פעראול יעצט? ווייל ער האט געטשעפעט גוים אין די תפיסה, און פאפא רב האלט נאך אלץ אז זיין ווייב דארף זיין אן עגונה, מען קען זיי זען אין די גאס, דאס קינד וואקסט פון טאג צו טאג, עס וואקסט אן א טאטן און אן א מאמען, ווייל די מאמע איז ביזי נעבעך און זי זוכט נעבעך א היתר אז זי זאל קענען חתונה האבן, איז דאך נישט קיין מאמע אויך נישט. און פאפא רב דער וואס האט שוין באקומען הערפיס וואס איז אויכעט א נקמה מן השמים, דער אייבערשטער האט אים געשטראפט, סאו דער פאפא רב גייט אונז זאגן אז זי זאל ווארטן אויף אים. ס'איז אנבעליוועבל, כ'על דיר זאגן דעם אמת, פאר די פרשה פון חזקי טייטלבוים האב איך געהאלטן אז פאפא רב איז אפשר געווען א מוהל ביי אפאר פאלק וואס זיי האבן נישט געהיטן הלכות נידה במילא איז געשען נעבעך אז ער האט באקומען הערפיס, היינט בין איך שוין נישט זיכער אויף גארנישט אויב חזקי טייטלבוים דער איז א שוואגער מיט רבי אהרן. דער רבי אהרן, דאס איז דעם פאפענעם רבי אהרן, האט געקענט וואוינען מיט א שוועגערין, און ס'איז נאך א מחלוקת צווישן די רבנים צו ס'איז געווען אן אונס צו א מפתה, איט דאזענט סאונד אז זי איז ווי איז אריינגעקומען און פלוצלינג איז ער געווען אליין און ער האט גענומען פונקט די מעדיקעישן וואס האט אים געמאכט א קישוי אבר, דיס האול טינג דאס נאט סאונד קאושער, ס'איז נאך דא היינט צווישן די דיינים וואס זיי האלטן די וואס האבן אויסגעזען דעם קעיס אז דאס איז געווען א מפתה און ממילא איז זי אסור על בעלה, נאר אזוי ווי ער איז דאך א רב, העט מען עס באהאלטן. אזוי ווי דער סקולענער רבי האט באהאלטן דעמאלטס די פרשה פון דעם זילבער האדרעס טאדרעס'ס פירסט קאזין, זיי האבן אנגעשוואנגערט פרויען אין די צענליגע, זיי האבן זיך איינגעשפארט דורכצוגיין די פראסידזשער פון בונה עולם און מחריב עולם, און פאר וואנס אפאן עי טיים באמב, און סקולענער רבי האט געזאגט מען טאר נישט ארויסקומען מיטן אמת, אזוי האבן זיי זיין ועד הממזרים, פארשטייסט? סאו למעשה.

ווער זאל געבן ברכות? פאר זיין א רבי דארף מען גארנישט, מען דארף נאר האבן א טאטן וואס האט געהארעוועט, און זיין גאנצע הארעוואניע פון פופציג יאר איז אריינגעגאנגען עס איבערצולאזן פאר א פיסטן שטריק א ליידיגן יונג וואס ער האט נישט געהאלטן ביי גארנישט קיינמאל עניוועי. סאו למעשה איז צוריקקומענדיג דא איז אז ס'דא אזא יונגערמאן וואס ער איז מוצא יעדן איינעם מיט תקיעת שופר, ער איז א גאנצע קאפעציטעט אין וויזשניץ אויף דיר, האב איך קיינמאל נישט געזאגט דו זאלסט גיין מיט אזוינע, נאו וועי, דאס האב איך געזאגט פאר פחותה שבפחותות, אבער דו? דו האסט דאך א חובת הלבבות מיט א ראשית חכמה, דו אליין ביסט ארום געגאנגען שרייען א גאנצן טאג אפילו אינמיטן די וואך שבת שבת קודש, דו האסט דאך וועגן וויאזוי דו קענסט דיך שטארקן, ביסט א תלמיד חכם, זיץ און לערן, נישט אויף דיר האב איך דעיס געזאגט, מ'דארף דאך וויסן ווי דער חמור שטייט איין, דער הייליגער סאטמארער רבי פלעגט איינמאל א יאהר גיין דאווענען, אין די אשכנזישע שול אין סאטמאר, ס'האט געהאט זיין אייגן מנין, דאך געווען א ספרדישער רב, געגאנגען איין מאל א יאר. אינטערעסאנט, ווען ער איז געקומען צו ביי אונז אין די שול כל נדרי ביינאכט, סיי דא אין אמעריקע און אפילו אינדערהיים, האט ער געשריגן רבותי וויי, ביי האר איז וויי האר, ס'ברענגט אלע חרבנות אויף אידישקייט, ביי האר, וויי האר, ביי האר און וויי האר. און ער האט אפילו געהאלטן אז מ'זאל נישט גיין מיט קיין שייטלעך. דער רבי דא אין אמעריקע האט אריינגערופן זיינע נאנטסטע תלמידים, איינער פון די איז געווען הרב ר' שלום יהודה גראס, וואס ער איז געווען נאכדעם דער שוחט וואס האט איבערגעדרייט דאס כשרות אין אמעריקע. דער רבי האט אים געזאגט, איך וויל מ'זאל גיין מיט טיכלעך אזוי מ'איז געגאנגען אינדערהיים, די פרומע. ווען ער איז געקומען זאגן דעם רבי'ן פשעווארסקער רב האט א שידוך געטון מיט א איד מיטלמאן און זי איז מסכים.

האט מען געפרעגט וויי, רבי, וואס האסטו פארגעסן נעכטן וואס געדרשנ'ט אין דיין בית מדרש, די די פרויען גייען מיט אייגענע האר, איך וויל זאלן זיך אפשערן, זאלן זיך אנטוהן שיינע שייטלעך, אזוי האט דער רבי געזאגט, סא ס'ווענדט זיך דאך ווי מ'רעדט, פאר וועם מ'רעדט, וואס מ'רעדט, פאר דיר, פאר אזא וואוילן יונגערמאן, וואס סופאוזינג עס האט מען געהאלטן אז דו ביסט א וואוילער יונגערמאן, פאר דיר זאל איך זאגן זאלסט גיין מיט אזוינע? נאו וועי! נאכדעם איז דא נאך א זאך. דו ווייסט דאך אז מ'איז געוואויר געווארן אז דו האסט געהאט אמאל א גראסערי און מ'האט מ'האט דיך צוגעשפארט ווייל דו האסט געטאטשט דעם קעשיר אן אשת איש און זי איז געגאנגען גראד וויינען צו ר' שרול האגער המצרי און דער עולם האט דיך צוגעשפארט סאו איטס נאט די פירסט טיים דו ביסט שוין אן אלטער זקן נואף אויסער דעם וואס מיט געלט זאכן וואס סא דאס איז נישט, דאס איז דאך יעדער היינט פארכאפט. נפתלי שלעזינגער האט געטענהט אז ס'איז אמאל גע'גנב'עט אפאר הונדערט טויזענט דאללער ווען ער האט געטראסט די ביזנעס דעמאלטס ער האט געדארפט גיין זיצן. איך ווייס, סא דאס איז געלט, פון דעם רעד איך נישט, דאס איז יעדער פארכאפט. באט דו האסט שוין געהאט דיינע סעקשועל פראבלעמס, יו שוד האוו גאן פאר העלפ. און ווי דאס אז דו ביסט נישט אריין צו ר' מאטעלען צום וויזשניץ צו מיר אזוי ווי רעבע, איך האב א לאנגע ערוה, האו דו איי קאנטראל איט, געב מיר א סגולה, אן עצה, דער רעבע האט דאך עצות אויף יעדע זאך האט ער דאך געהאט עצות, ער האט געהאט וואונדערבארע עצות. האסט אים געדארפט געבן א צעטל נישט וויפיל דו האסט געלערנט יעדע וואך נאר וויפיל מאל דו האסט די ערוה אויסגענוצט ווי מען טאר נישט. אזא מין חזר'יי גייט נאך שרייען אין בית מדרש אז איך בין גאר דער שולד ווייל איך האב אים ארויפגעלייגט ס'איז גאר מיין עוולה. יעדער זינדיגט און אלעס דרייט זיך ארום נחום ראזענבערג האט א פראבלעם מיט א האטליין און נחום ראזענבערג עה אלעס דרייט זיך ער האט יא געמעגט זאגן ער האט נישט געטארט סאו האב איך אויפגעקאלט עטליכע מענטשן

זאל איך דיר זאגן פארוואס? פון אזא מענטש דארף מען זיך וואטשן. אזא מענטש איז מסוכן לציבור. ער איז מסוכן אז ער טאר נישט בלאזן קיין שופר. ער איז מסוכן פאר אלע זאכן. ער איז א מסוכן לציבור. עס איז נישט דא קיין שום רעכט אין די וועלט אז אזא מענטש זאל מעגן פאנקטשענירן ביי דברים שבקדושה. איז ווען ער איז א פריוואטער יחיד, הער אויס. דארף מען אים אדער יא ארויף לייגן אדער נישט ארויף לייגן, אבער אז ער קומט אין מגע ומשא מיט פרויען און אז ער איז נאך גאר שמאלץ צו פרויען עס ווערט אזא ריטשועל זאך אזוי, איך טענה דאך די גאנצע סעקשועל אביוז ביי רבנים איז ריטשועל ווייל זיי קוקן ארויף אויף אים, די פרוי גייט אהיים נאך אזא תקיעת שופר ווייסט זי זיכער זי האט ממש זי האט אנגעכאפט דעם רבונו של עולם און ער גייט איר שוין געבן דאס בעסטע יאר. זי כאפט נישט אז זי מוז קודם תשובה טון אויך. און אויף וועם קוקט זי ארויף? אויף די שיינע תקיעות שופר וואס ער האט געבלאזן? אויף דעם קוקט זי ארויף? סאו עט די ענד אוו די דעי, דו ביסט א פאבליק פיגור. און נאכדעם זאלט עטס וויסן נאך א זאך, ווער האט מיך פראבירט אונטערצוברענגען? סרול האגער עמיצער. ער האט נישט געוואלט זיין שייגעץ שטיק זאל ארויסקומען, האט ער געקלערט ער כאפט אן נחום ראזענבערג און ער באגראבט אים עד אחרון. א מורא'דיגע עוולה דאס. כ'מיין איך טאר נישט זאגן דעם דבר השם וואס מען טאר שוין ממש נישט רעדן פונעם אייבערשטן, כ'האב אזא הנאה, איך האב א חבר, א מורא'דיגע הנאה, ער איז נעבעך איינער פון די חברה וואס מען האט אים נעבעך אין פאפא אין כולל אנגעשלאגן ווייל ער האט געשריגן רבותי די פרי וואן עי די מיני סקווירא די אלע מיני טשעפטער וואן טשעפטער טו מען רעדט נישט פונעם אייבערשטן, ער איז א מורא'דיגער אינגערמאן דער אינגערמאן, כ'ווייס נישט אויב איך זאל זאגן זיין נאמען ווייל ער האט. מסתמא האט ער דאך אויכעט קינדער צו טוהן שידוכים. עניוועי, איז ער געשטאנען יעצט מיט א סיין אין פראנט פון סאטמארער מיידל סקול אויף פיפטי טוירד סטריט. און ער האט א סיין ס'שטייט אזוי, רבונו של עולם גלייב אונז און זיי אונז מוחל, אונז האבמיר דיך נישט ארויסגעווארפן פון די תלמוד תורה'ס און פון די מיידל סקול'ס, ס'האבן עס געטוהן אפאר שקצים. איינוועלט פירט אלע מיידל סקול'ס און אנדערע שקצים און פארטיג. א מלמד האט פארציילט. אז נאכמיטאג נאך לאנטש לערנט מען שוין נישט מיט די קינדער גארנישט, איי פארוואס האלט מען זיי ביז פֿיר? ווייל באמת וואלט מען זיי געדארפט אהיימשיקן צוויי, צוויי דרייסיג, אזוי ווי די מיידלעך נוצן די באסעס פון צוויי ביז פֿיר, ווארטן די קינדער אין חדר, סאו בעסיקלי מען לערנט מיט זיי גארנישט, מען האלט זיי אין א צימער, לאז זיי כאטש ארויס שפילן באל, דאס אויך נישט, פארוואס? ווייל איינוועלט זאגט אז ער וויל נישט קויפן נאך באסעס, דו ווייסט ווער ס'פירט דאס אידישקייט? ווער פירט די גאנצע אידישקייט פון אלע אנדערע זאכן? אפאר שקצים, דא אפאר גרויסע עשירים וואס האבן געמאכט גרויסע אינוועסטמענטס, יעצט זאגט מען פאר יעדן ברענג אריין דיין סעלפאון, זיי ווייסן יעדער ווער ס'האט א סמארטפאון אלעס, זיי ווייסן אלעס, איך זאג ענק אז איך וועל עס אונטערברעכן בלי נדר, דעי מין שייגעצקייט גייט זיך אויפהערן, אדער? טאמער מען וועט עס נישט אינטערברעכן קענסטו אנהאלטן דעם רישעס אבער געלט גייט די סקולס נישט באקומען, ס'האבן שוין גענומען א לויער, אזוי ווי מען האמיר אינטערגעבראכן דאס נישט לערנען ענגליש, אזוי ווי מען האמיר אינטערגעבראכן דאס נישט לערנען סעקשועל ביהעיוויער פון די באדי, אזוי ווי מען האמיר אינטערגעבראכן סעקשועל אביוז. למחצה לשליש ולרביע, עס איז שוין נישט קיין הפקר וועלט ווי עס איז געווען, אונז גיימיר אינטערברעכן די קאמיוניקעישאנס, סא האסטו נישט קיין שום רעכט צו זאגן איך נעם יא אריין צו נישט אריין ווייל יענער האט א. סעלפאון צו נישט. דאס הייסט א א סמארטפאון וואס עטס האטס נישט גענומען ביי ענק און מ'טוט אים טשארדזשען געלט. סופאוזינג יענער וויל האבן אן אבאמא פאון וואס קאסט נישט קיין געלט די ערשטע צוויי הונדערט מינוט. איך גיי עס אונטערברעכן. איים טעלינג יו יור נאט גאנע געט אוועי וויט איט. נישט ווייל איך האלט אז מ'דארף האבן די אייפאונס מיט די סמארטפאון. איך האלט נאר אז דער קינד קען נישט זיין דיין פאנטשינג בעג אז דו זאלסט אים ארויסווארפן. ווארטס און זי. איך בין נאך דא ברוך השם ענד איים העיר טו סטעי פאר א לאנג טיים מיטן אייבערשטנ'ס הילף, סאו עניוועי, סאו נעמט מען א מענטש, ער איז מוציא די פרוי מיט תקיעות שופר, און מיט אלעם, מען קוקט אויף אים ארויף, און מען נעמט א מענטש, ישראל האגער מצרי האט זיך פארטשעפעט אין מיר פאר גארנישט, און האט זיך נישט געקענט האלטן די ערווה ביי זיך נאר געטאטשט א ווייבל בהוד יופי אז זי גייט פאר טערעפי, און ער האט געמיינט אז מיט דעם וועט ער זיך קענען דעקן, ער וועט אונטערברעכן נחום רוזנבערג, האט זיך נישט גערעכנט אז ער וויל חרוב מאכן א מענטש פאר זיינע תאוות, ממילא האב איך נישט קיין שום מין טעם פארוואס איך זאל בעקן, יעצט ווען ס'קומט א וויזשניצער חזיר זאל איך זאגן ס'איז נישט אמת, איך זאל מאכן א שווייג, בסופו של דבר מוז מען דאך זען וואס די מלחמה איז געווען, און טאמער קען איך נישט פראדוצירן אז אין וויזשניץ איז אזא. תיק זנות, אזוי ווי איך האב געשריגן בין איך דאך אויסגעשפילט, אזוי ישראל האגער המצרי מיט מאטעלע האבן אויסגעשפילט מאטעלע, וויזשניץ שטייט אויף יסוד שבת און ענווה, דאס האב איך געהערט פון אמרי חיים אסאך מאל, ביי מיטאג טיש פלעג איך אריין גיין פלעגט ער זינגען ברוך השם יום יום יעמס לנו ישע, וויי וויי וויי וויי פדיום האט ער געזאגט. דער צמח האט געזאגט ישע דאס איז איז יוד שין עין יסוד שבת און ענווה דאס איז וואס וויזשניץ שטייט סאו ווי דער יסוד דער שמירת היסוד איין ימען וואס ר' מוצא הונדערטער פרויען קען גיין מיט א זונה און ארום שרייט ער נאך אין שול אז איך בין דער שולד ווייל איך האב געזאגט אז מען זאל גיין מיט א זונה שטאט צו טאטשן א קינד נאכדעם האט אים יענער צוריק געשריגן אין בית מדרש האט אים צוריק געשריגן זאג מיר איך וויל דיך עפעס פרעגן. אזא זון פון רבי יעקב פאללאק אזא חשובע איד זיין זון גייט מיט א זונה? פרעגט ער דעם קרוב מיינעם מיט וועם ער האט זיך אויסגעטענה'ט הויעך אין בית מדרש פרעגט ער זאג מיר דו האסט דאך נישט געהאט קיינמאל א זונה אונטער די הענט? זאגט ער חס ושלום קיינמאל אין לעבן נישט נאו! סאו וואס זעסטו פון דעם? און האט שוין געהאט א זונה אונטער די הענט פארדעם אויך, ווייל איך טענה דאך דאס איז אן איירן רול, מען כאפט קיינעם נישט ביים ערשטן מאל, דער בעל דבר לאזט עס נישט צו, ער לאזט אים קודם זינדיגן צען אדער פופצן יאר, און נאכדעם געט ער אים א באגראב, ווייל סוף כל סוף עבירה הייסט אז דער אייבישטער זאגט אויס, וואס דו באהאלטסט זאגט דער אייבישטער אויס, דאס איז ממש נישט צום גלייבן. וואס דא איז פארגעגאנגען איז למעשה וויל איך נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם איך וויל קלעריפייען אז אזא חשובער איד טוט אן עבירה דארף מען עס אויסזאגן און אז ס'געשעהט אין וויזשניץ אין א חסידישן הויף דארף מען עס אויסזאגן נאר ליידער דער רבי איז שוין אלט און קראנק און ער קען שוין נישט נעמען די זאך אין די הענט געדענק איך האב געמאכט די מקווה אין גיבערס גייט צוריק איך ווייס צוואנציג יאר צוריק מסתם איז דארטן דא א באולינג אלי

טווערסקי איידעם, דער וואס איז געווען מענדל דעם ראש ישיבה'ס פון גיבערס, רב פון גיבערס, זיין איידעם פלעגט מכשיל זיין בחורים, איז משה טרענער, משה טורנער, האט אים גענומען, ער האט זיך אנגעטון אזא ליטווישן היט, ער האט אים גענומען צו די זונות, און ער האט אויך מכשיל געווען די גיבערס בחורים מיט משכב זכר, פנחס ניימאן. א זייער א גרויסער מיליאנער א חשובער איד, ער האט אן אייניקל וואס האט חתונה געהאט אין ארץ ישראל, און ער האט מיך געקאלט מיט יאהרן צוריק אז ער איז א וויקטעם און ער האט נישט קיין לעבן, זיי חיים אין לו חיים, האב איך באפוילן דורך איינער פון פנחס'ס קינדער, זע און געב איהם אביסל העלפ, געב אויס דאס געלט קאנסטראקטיוו נישט בוי אויף א וויזשניץ בנין, און וויזשניץ האט דיך דאך באגראבן, און ווען מען שטעלט עס נישט אפ וואלטן זיי באגראבן אלע דיינע קינדער, ווייל דו האסט כנראה אסאך קינדער. וויפיל מער קינדער מען האט איז מען מער עלול מ'זאל ווערן א וויקטעם, ווייל אויב ס'איז נישט דא קיין קדושה און צניעות איז דאך יעדעס קינד אין דזשעפערדי, אבער נישט דאס איז וואס איך וויל זאגן יעצט, איז למעשה וויל ער וויסן דער פאלאק און אויכעט אלע מיינע ידידים וואס זעען אויס מיט וואסערע רעכט כ'האב דאס ארויפגעלייגט, און מענטשן טענה'ן לשון הרע, כ'וויל דיר זאגן דער חפץ חיים האט געמאכט דעם געלונגענסטן ספר קעגן לשון הרע, אבער יעדע זאך מוז דאך זיין די סטרא אחרא כ ל.

די צד שכנגד די סטרא אחרא, וואס האר עס זי געבט, ווי קריגט ער זיין חלק ביי תפילין נעמט ער די האר וואס שטארט ארויס, די אנדערע זאכן מים אחרונים מען געבט פארן סמך מם, ווי איז פארן סמך מם דער חלק פון דעם וואס מען האט אראפגעברענגט אזא מין אור הגנוז ווי דער חפץ חיים אויף שמירת הלשון, די תירוץ איז זייער פשוט, מען נוצט דעם חפץ חיים פאר אלע שייגעץ שטיק צו באהאלטן. מענטשן קאלן אפ דו ווייסט לשון הרע, לשון הרע, לשון הרע. און דער מין לשון הרע, דאס ברענגט אונטער די וועלט. ווייל אז יעדע זאך גייט אריין אונטערן גדר פון לשון הרע, קען יעדער טון וואס ער וויל, מ'טאר נישט רעדן. ס'איז אבער דא, דער זעלבער חפץ חיים ברענגט, סוף פון די הקדמה, דער גאנצער ספר איז נאר געזאגט געווארן פאר מענטשן וואס זענען שומרי תורה ומצוות, און איינער איז אבער מינים ואפיקורסים, און די וואס זיי טוען עבירות ברבים. אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן אז מען טאר נישט רעדן לשון הרע, אדרבה אויף זיי איז געזאגט געווארן משנאיך השם אשנא, און ס'איז א מצוה צו רעדן אויף זיי לשון הרע. דאס זאג איך פאר די אלע וואס זיי הערן אויס, זיי האבן א קשיא וואס איז מיט לשון הרע? דער מענטש האט עס געטון ברבים, ער האט אראפגעברענגט חסידות, ער האט אראפגעברענגט דעם אידישן לבוש, ער האט אראפגעברענגט וויזשניץ, ער האט אראפגעברענגט די תורה, ער האט אראפגעברענגט אידישקייט, ער האט אראפגעברענגט אלעס, וואס אידן סטענד פאר, און עטס האטס יעצט א פראבלעם פארוואס מ'האט איהם געמעגט פארשעמען צו פארוואס מ'האט געמעגט ארויסקומען, נא! ער האט א דין ווי די מינים ואפיקורסים און די מחללי שם שמים ברבים וואס מ'מעג זיי מבזה זיין. יעצט ווען ער איז דורך געפאלן און ער קומט אריין אין בעסמעדרעש און ער זאגט רבותי איך בין דורך געפאלן צו משה טורנער האט מיך אמאל אלס אינגערמאן האט ער מיך גיין מכשיל זיין און איך בין געבליבן א קל קאליקע, און עס טוט מיר לייד, און איך בעט איבער דעם עולם, און איך בעט איבער דעם אייבערשטן, און איך בעט איבער יעדן, נו, איך הער אזעלכע ווערטער, אה, דאס איז שוין נייע זאכן, דאס האב איך שוין נישט געהערט ביז יעצט, דעמאלט זאג איך, אך, טאר דער מענטש נישט פארשעמען, אבער איך הער נישט די ווערטער, איך הער מורא'דיגע ווערטער, איך הער ווערטער אז ער גייט נאך ארום שרייען אז איך האב געזאגט מען זאל גיין מיט שיקסעס שטאטס מיט קינדער, און ממילא האט ער דאס געטון, וואס קום איך אים צו פארשעמען? מורא'דיגע ווערטער וואס ער זאגט, אבער עט די ענד אוו די דעי, ס'איז נישט אים האב איך געמיינט, און ער האט עס נישט געטארט טוהן, און ער האט שוין א היסטערי, און ער איז א בעל תוקע, איז א נישט מכובד, סרול וויאזוי זעהן אויס דיינע בעל תוקע סרול? סרול וויאזוי זעהסטו אויס? און וויאזוי זעהט אויס דיין טאטע? אוי שזה ילד שזה גידל, דאס האט דיין טאטע אויפגעכאווערט אין די דרייסיג פערציג יאר אין מאנסי? אזא דור האט ער צוגעשטעלט? ס'איז אנבעליוועבל! ס'האט מיר געזאגט איינער, ער איז זייער ברוגז איך האב גערעדט אויף וויזשניץ, ער זיצט אויבן אן ביי רבי'ן ס'טוט זיך ראש השנה מ'פליט אין הימל, דער עפעס איין יאר האט ער זיך זייער שלעכט געשפירט יום כיפור, נישט געוואלט חלילה אז ער זאל דארפן אויספאסטן, איז ער ארויסגעגאנגען אביסל, נישט אין גרויסן בית מדרש, נאר אינדרויסן דארט ווי מ'פירט טיש, דערנאכדעם הייבט מען די הענט פאר די. געזעסן דארטן. מידל עידזש אינגעלייט, יונגע אינגעלייט, מען האט אזויפיל ניבול פה צאמגערעדט, מען האט צאמגערעדט אויף יענעמ'ס פרוי וויאזוי זי זעט אויס און וויאזוי אהער און וויאזוי אהין, און מען האט צאמגערעדט אזויפיל שמוץ און זנות, זאגט ער, כ'האב מיך אזוי גע'עקלט אז איך בין אהיים געגאנגען, כ'האב געוואוסט פארנט קען איך נישט זיצן ווייל איך פיל מיך נישט גוט, דאן האב איך נאך געוואלט מיטזינגען מיט די אלע הייליגע ניגונים, באט איי סעד טו מיי סעלף, איים גאוינג אוט. איי דאנט איווען וואנט טו היער איט. וואס האט ר' מאטעל אפגעהארעוועט פערציג יאר? ער האט אפגעהארעוועט אז אלע קינדער האבן פאלאצן מיט קאסטעלן און זיי האבן גרויסע שילן? און ווי זענען די ערנסטע אינגעלייט? וואס האט ער אפגעהארעוועט? גארנישט! ער וועט אויך זיין אזוי ווי דער טאהשער, ער וועט אריינשטעלן די קינדער איבעראל אין ביזנעס, ער האט זיי שוין אריינגעשטעלט, און ער וועט זאגן זאלן אנטוהן ווייסע קליידער און זאלן נעמען קוויטלעך, און אז זיי ווילן זאלן זיי קומען אן אונטערהויזן אויכעט. נאר היינט מעג מען דאך שוין, מענדעלע חזיר פירט אין ארץ ישראל, ירושלים פארט ער זאגן חיזוק, און יעצט איז ער געווען אין בני ברק, איך הער זאגן אז דער עולם לאכט פון אים, זיי ווייסן ווער ער איז, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, דאס איז א געלעכטער די גאנצע זאך, איטס אנבעליוועבל, נאר יעצט וועמיר ווייטער צוריק קומען צו דעם בעל תוקע. דער אמת איז איך האלט אז דו ביסט גערעכט, אז חזקאל טייטלבוים איז אויך א בעל תוקע אין סאטמאר, און ער האט געבלאזן אפילו ווען ער איז געווען אן אבל נאך זיין טאטן וואס מ'האט אים געזאגט מען טאר נישט, מעגסטו עס אויך טון, מיט וואס ביסטו ווייניגער ווי חזקאל טייטלבוים ווי שטייט נאר ער מעג טון זנות און דו טארסט נישט טון זנות, מיט וואס ביסטו ווייניגער פון אים? און די זעלבע אויך זלמן לייב פיליפ, ער איז דער אין סאטמאר דארטן אין כולל איז ער דער גאנצער רב, ער איז אויך געווען א חזיר א מנוול, ער האט געהאט צו טון מיט חזקאל'ס ברודער מיט דעם פארשטארבענעם רב לייביש.

וועסטו דאך מיר פרעגן, נו וואס, פארוואס ביסטו אנדערש פון זיי? פארוואס טארסטו נישט און זיי מעגן יא? דער תירוץ איז זייער פשוט, זיי זענען רבנים, א רב מעג אלעס טון, דו ביסט גארנישט, דו ביסט בסך הכל א באלעבאס. עניוועי, איך האף אז מיט דעם וועט דער עולם שוין אנהייבן צו פארשטיין פארוואס מען האט געמוזט ארויסקומען, ווייל מען האט געמוזט ווייזן וואס ס'גייט פאר אין די גאס. ממילא דארף יעדער אנהייבן צו וואטשן זיינע קינדער, צו וואטשן זיך פון רבנים, מען דארף אנהייבן צו טוהן קאנסטראקטיוו, אונז לעבן מיר אין א סאסייעטי ווי דער דור המבול מיטן דור הפלגה, דער זנות פון די אלע ליגט ביי אונז אין דור, די כפירה ליגט ביי אונז אין דור, און ועל כולם איז ס'ליגט ביי אונז אויכעט דאס רשעות פון סדום און עמורה אדמה צבוים. ס'איז אנבעליוועבל אין וואסערא דור מ'לעבט איז במילא לאמיר עס נישט באהאלטן לעטס טאלק אופען אבאוט איט, כ'האב געהאט דעם מוצאי שבת בין איך געגאנגען זוכן א מנין ווייל כ'בין דאך א אבל נאכן טאטן און נאך די מאמען איז בקיצור מיר גייען עפעס א שול און כ'האב דארט געדאווענט נאך מעריב קומט צו מיר צו איינער אן איש מכובד מאוד און זאגט מיר כ'וויל דיך עפעס זאגן איי עדמייער יו ווערי מאטש. פרעג איך אים דו קענסט מיך דען אינגאנצן? כ'בין דורך געגאנגען א שול ווי קיינער קען מיך נישט? זאגט ער אוי דו איי נאו יו, איי וואטש יור בלאג, איי ליסן טו יור האטליין. פרעג איך אים פארוואס? פארוואס הערסטו דאס אלעס אויס? דו ווייסט דאך ס'איז מנבלות, מ'האט עס גע'אסר'ט ביי אונז אין וויליאמסבורג, איך האב וועגן דעם נישט קיין שול ווי צו דאווענען. סא לאמיר דיר זאגן, ס'איז געקומען היינט צו א מצב, וואס דיין האטליין האט געמאכט אז יעדער זאגט שוין אויס דעם אמת, זאגט ער דו זעסט מיך, שוין א מידל עידזש מען מיט א ווייסע בארד, איך פיר א גרויסע תלמוד תורה, ענד יו וואנט טו נאו סאמטינג? איל טאלק אפען טו יו, איי וואס מאלעסטעד אין א מקווה ווען איי וואס א יונג בוי, פאר וויקס ענד וויקס דיס קעפט אן גאוינג אן, דערציילט ער מיר נאך מער אז זיין טאטע פירט גאר א מוסד אין יוראפ, איך וויל נישט זאגן קיין דיטעילס ווייל ס'איז נישט וויכטיג, פירט א גרויסע מוסד פון טויזענטער קינדער, אנבעליוועבל.

סא זאגט יענער פאר מיר איי עדמייער יו סאו מאטש באט די בעסט טינג דעט יו דיד איז דעט פיפל אר נאט עפרעיד טו קאם אוט טו די ריעל טרוט ענד סעי ליסען איי וואס מאלעסטעד דיס גיי וואס מאלעסטעד סא וואס האב איך פון די אלע זאכן איך בין דאך שוין מאלעסטעד איך מוטשע מיך א גאנץ לעבן באט ביקאוז איים אין חינוך די פירסט טינג וואס איך האב אנגעהויבן צו טון איז טו קרעק דאון אן די חזירים און די מאלעסטער. און איך זאג פאר אלע מיינע קאליגס וואס זענען מחנכים, דאונט טראסט א רב, דאונט טראסט א ראביי, דאונט טראסט א שיינעם איד, דאונט טראסט עניבאדי. זאג איך אים, דו ווייסט ביי ברכי עפנט מען צוריק אויף דעם גיהנום, איז אז א זון זאגט ברכי נאך עלטערן איז קענען זיי בלייבן אינדרויסן פון גיהנום, אזוי שטייט אין אלע ספרים. זאג איך, לאמיר דיר עפעס זאגן, איך מוטשע מיך מורא'דיג, דו ווייסט נישט ווי איך מוטשע מיך, ביז איך האב א עמוד, ביז דאס, ביז יענץ. איך וויל דיר זאגן איין זאך, דיין ספיטש איז געווען מיין עלטערנס ברכי, סאו דאס איז וואס דא גייט פאר, מען מוז רעדן דערפון, מען טאר עס נישט לאזן פארשלאפן, און די אווערנעס דארף זיין, און דאס ברענגט אריין חינוך אויך, ווייל די פרינציפעלס הייבן אן צו טראכטן היינט אנדערש, סאו וועגן דעם האב איך געמוזט ארויסקומען מיט די גאנצע זאך, איך מוז מסביר זיין יעצט דא פאר וויזשניץ. עטס האטס א מורא'דיגן פראבלעם, ענקער פראבלעם איז סרול האגער איז א שייגעץ א חזיר, און רוב רבנים היינט און רוב פירער פון מוסדות זענען שקצים מיט חזירים, סא מער איינער וואס האט פון די שענסטע מוסדות אין בארא פארק האט מאלעסטעט א יאסעמעל, א קינד וואס האט נישט געהאט קיין היים, דאכט זיך ס'איז געווען דעווארסט פערענטס. און ער האט אים באצאלט אפאר הונדערט טויזענט דאלער סקולינג און אלעס אבי ער זאל נישט גיין אין דזשעיל. דאך וויל איך עפעס פרעגן, דער מענטש איז א קאמפעטענטער מענטש צו געבן חינוך פאר אונזערע הייליגע קינדער? דעפענעטלי נאט! די מאר ווי טאלק אבאוט איט די מאר איטס גאנא ביקאם א ריאליטי. ס'שטייט האמנתי כי אדבר, כ'האב געגלייבט ווייל כ'האב גערעדט. כ'האב אזויפיל גערעדט פון אמונה ביז כ'האב געגלייבט. סא מ'עט אזויפיל רעדן וואס איז פארגעגאנגען מיט סעקשול אביוז ביז יעדער וועט אנהייבן צו גלייבן. דאס איז א מורא'דיגער אויפטון. אזוי זאגט די מחנכים. מחנכים האלטן אז ס'איז א מורא'דיגער אויפטון. ברוך השם פאר דעם, אבי מ'האלט דא. יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער. כ'האב ענק געזאגט אז ס'איז א מורא'דיגער פראבלעם די פלייש. אונז האמיר נישט קיין כשר פלייש. אונז רעדן מיר זיך איין, האמיר כשר פלייש? אונז האמיר נישט. יעדער ווארפט די באק אויפ'ן אנדערן. יעדער שרייט איך בין נישט דער שולד, איך בין נישט דער שולד. יעדער טענה'ט איך קויף כשר'ס, כ'ווייס נישט וואס דו ווילסט, איי דו ווייסט ס'איז נישט כשר? אויף דעם איז דא א תוס' לאפוקי דין מרומה, די גמרא זאגט כל דיין שדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, פרעגט תוס' וואס הייסט דין אמת לאמיתו? וואס הייסט אמת לאמיתו? תוס' אויב ער זעהט פון די רייד פון די בעלי דינים אז זיי זאגן ליגן, אבער. ווי מען זאגט לויט לויט די געוויסע ווי מען זאגט כללים וואס איז דא אין חושן משפט קען ער עס דורך לאזן אבער ער פילט אז ס'איז ליגנט און ממילא לאזט ער יענעם דורך דעמאלטס הייסט עס נישט דין אמת לאמיתו דין אמת מיינט וואס די תורה זאגט און לאמיתו מיינט וואס די דיין אליינס זעהט אז ס'איז הענקי פענקי די גאנצע זאך. אדער ס'איז געווען אמאל איינער האט געבארגט פון יענעם א טאפ און עס נישט צוריק געגעבן רופט ער אים צום בית דין, זאגט ער אזוי. קודם כל האב איך דיר דאך עס שוין צוריק געגעבן, און נאכדעם האט די טאפ געהאט א גרויסן לאך, און נאכדעם האב איך קיינמאל נישט געבארגט. יעצט על פי הלכה ער קען מען אנהייבן דן צו זיין צו ער האט א מיגו צו ס'א מיגו להוציא צו א מיגו להכניס צו ער איז א כופר הכל די אלע זאכן קען מען אנהייבן דן זיין, אבער דער רב זעהט דאך אז ער זאגט ליגנט, ער זאגט דריי זאכן וואס איינס מאכט נישט סענס מיטן צווייטן. די זעלבע דא אויך, איך פארלאז זיך, איך קויף כשר'ס, איך באצאל א פרייז, אבער דו ווייסט אז ס'איז נישט אמת, דו ווייסט אז דער באטערער קען נישט געבן א הכשר אויף אזויפיל לענדער ווארלד ווייד, יעצט כ'הער זאגן אז דער בנציון לויב וואס זיין טאטע הייסט נטע לויב איז צו אים צוגעגאנגען און מ'האט אים געזאגט זאלסט וויסן דיין זון לאזט זיך אריין אין איסורי כריתות מ'נוצט אים פאר די דאמי, יעדן מענטש ווען ער נעמט אזא דזשאב זאג איך אים אייביג, נישט נאר ביי דעם ביי אנדערע זאכן אויך, זאלסט וויסן ווען די צוויי פארטייען. אויב שלום מאכן וועט מען דאך דיך ארויסווארפן עניוועי, דאס איז נאר א צייטווייליגע זאך, סאו פאר צייטווייליג לוינט זיך זיכער נישט צו פארקויפן דיין לעבן מיט דיין לעבן פון דיינע קינדער מיט אלע כריתות, דם און חלב, דאס איז אויף די קינדער נעבעך אויך, כ'הער דערציילן אז קאשוי רב האט אריינגערופן דעם באטער רב און ער האט אים דאס געווארנט, און נאכדעם איז נעבעך. זיין אייניקל. געשאסן געווארן דארטן אין מאמביי, איך זאג אז דאס איז געווען אן אפענע קללה פון קאשוי רב, יעצט לאמיר יעצט גיין וועגן דעם הכשר. צוריק. איך האב ענק געזאגט דער אייבישטער איז א מאריך אף, אבער נאך מער איז ער א גובה דיליה, ער מאנט איין אלעס, כל האומר הקדוש ברוך הוא וותרן, ווען איינער זאגט אז דער אייבישטער איז א וותרן יוותרו חייו זיין. זיינע יארן ווערן הפקר. עניוועי, דער אייבישטער איז נישט קיין וותרן נאר נאר א מאריך אף וגובה דיליה, ער האט צייט, ער געבט א מענטש א טשענס תשובה צו טון, יעצט מיין איך אז יעצט האלט מען שוין ביי דעם וגובה דיליה ווייל מען האט שוין גענוג געווארנט די אלע בעלי מכשירים, איז דער לויב. האט א טאטן ער הייסט נטע לויב גאנגען מ'האט אים געזאגט ביסט משוגע דו לאזט דיין זון אריין אין אזא הכשר ביזנעס קוק וואס איז געשעהן מיט לייביש טייטלבוים ס'איז נישט געשעהן ווייל ער געמאכט משכב זכר אין סענד סטריט ווייל והא ראיה זיין שותף זיין מלייב פיליפ לעבט און לאכט. ס'איז געקומען וועגן דם מיט חלב וואס דאס איז כריתות. מ'האט געפרעגט דעם נטע לויב ער איז די טאטע פון דעם בן ציון לויב אזוי הער איך מ'האט געפרעגט דו לאזט דיין זון דאס טון? זיי האבן אים נאך מער געזאגט אז נחום ראזנבערג געזאגט אויפן האטליין. אז זייט ער האט גערעדט פון דעם, האבן מיך אפגעקאלט פיר ערנסטע רבנים וואס האבן געזאגט זיי האבן עס נישט געוואלט אננעמען, אהרן האט עס זיי אויך געאפערט, עס איז א דזשאב וואס דאס איז אפן פאר יעדן איינעם. שטעל דיר פאר איך וויל דיך פרעגן א שאלה, איינער זאל זאגן פאר בן ציון לויב איך בין א מורא'דיגער בעל תאווה, אזוי וועט אים איינער זאגן, איך האב ליב פינף מאל א טאג צו מאכן משכב זכר אזוי עס זאל זיין כמכחול בשפופרת עס זאל זיין כריתות, און פאר דעם צאל איך דיר צוויי טויזנט דאלער א וואך, וואלט ער געקומען? זיכער אז נישט. איי ער מאכט דאך צוויי טויזענט דאלער א וואך. ס'איז כריתות, מען שפילט זיך נישט ארום מיטן אייבערשטן. דו מיינסט אז דער דם און חלב איז ווייניגער כריתות? דער דם איז אפשר נישט אזוי ווייט, ווייל דם שבישלו איז שוין נאר א דרבנן, אויף דעם דארף מען שוין דן זיין. אבער חלב שבישלו איז אויכעט א דאורייתא, ס'האט נישט קיין היתר. סאו למעשה פארוואס טוט ער עס? איז געקומען איינער מיר זאגן אז טאמער כ'על אים געבן די פיר רבנים'ס נעמען, דעמאלטס העט זיין טאטע מיט מיט די רבנים וועלן רעדן, ממילא אז זיין טאטע העט וועלן רעדן מיט די רבנים, קען זיין מ'עט קענען קומען צו א מסקנא ער זאל נישט אננעמען דעם דזשאב. האב איך יענעם געזאגט אזוי, די רבנים ווילן נישט זיין אינוואלווד אין אהרן'ס טינופות און אין אהרן'ס גארבידזש, דעי דאנט וואנט טו בי אינוואלווד אין אלל דעט, דעי נאט העיר פאר דעט, זיי ווייסן פאר זיך אני את נפשי הצלתי, זיי גייען נישט מיט אים רעדן, ווייל זיי האבן מורא פאר זייער לעבן אויכעט. און סוף כל סוף האבן זיי גארנישט געטון ראנג, און דאס דארף מען וויסן וואס דא גייט פאר, ס'איז נישט דא קיין כשר פלייש. בקיצור, ער געגאנגען, דער רבי לייביש טייטלבוים האבן דאך געזאגט ס'וועט זיין א גרויסער שבת אין הימל, דעמאלס ווען טאהשער רבי איז אוועק, מ'וועט מכבד זיין דעם טאהשער רבי'ן מיט לכו נרננה, יא, טאקע א גרויסער שבת, דו ביסט מיטגעגאנגען, דער אייבערשטער וויל וויסן וויאזוי עסט מען פלייש אין אמעריקע, צו אין די גאנצע וועלט, דער אייבערשטער וויל דאס אנהייבן צו פארשטיין, ס'איז דא א תורה אז מ'טאר נישט די אלע זאכן, דם, חלב. און נבילה, עניוועי, מ'גאנגען מ'האט ארויפגערופן דעם טאהשער רבי'ן, האט טאהשער רבי געזאגט, העי וואס זעהט אט צו מיר, איך האב געהאט מיין שחיטה'לע, איך האב נישט צוגעלאזט מ'זאל פארקויפן פלייש פאר די גאס, מ'פארקויפט אביסל שווארצעריי דא אין אמעריקע פון טאהשער פלייש, אבער דאס איז נישט אפישעלי, און איך בין עקזעמפט פון די אלע זאכן, יעצט צופיל עקזעמפט איז ער נישט, ווייל אזוי ווי ער איז געווען א רב האט ער געדארפט מעורר זיין אנדערע אויכעט, אבער דאס איז שוין אן אנדערע זאך, ער פאר זיך האט זיך געפטר'ט, האט טאהשער רבי געזאגט, רופטס ארויף דעם בעל מכשיר. לאמיר הערן וואס ער האט צו זאגן. און ארויף גערופן רב לייביש'ן די זעלבע וואך, און רב לייביש האט געזאגט אז זיין א גרויסע שבת אין הימל, זיך געטראפן מיטן טאהשער רעבן, און מ'האט געזאגט אז העי, העהע, ס'איז צרות, האט רב לייביש געזאגט וואס ווילסטו פון מיר, איך בין נישט דער באלעבאס, דער באלעבאס איז מילמארט, האט מען ארויף גערופן מילמארט אין הימל, וואס גייט דא פאר, דו ביסט דער באלעבאס, און מען געט טריפות. ס'האט דיין נאמען אלע יארן, האסט געגעבן אפאר הונדערט טשיקן פאר די רעבעצן יעדע וואך ביי אים אהיים, אויף דעם חשבון האט מען אריינגעשטעלט א אייזערנע גארד ביים רעבן אין שטוב, און מ'האט נישט צוגעלאזט גארנישט צו קאמפלעינען אויף מילמארט, האט מילמארט געזאגט ליסטן, איך פלאג מיך פאר פרנסה, און איך האב א געלט שותף וואס ער הייסט האלענדער, האלענדער איז אזוי גרויס, איך קלער ער אונט או טי בי, ער אונט א פערדלעך, איך ווייס וואס ער אונט, זייער גוט אז ער האט געדזשוינט מילמארט, ווייל טאמער א פערדל ווערט שוואך, קען מען עס צושניידן און געבן פארן עולם אלס כשר'ע, כשר פלייש. ס'האט מיר דערציילט א איד, זיין טאטע האט מיטגעמאכט די מלחמה און ער געהאט עפעס א קראנקהייט, האט ער געמוזט עסן פערד פלייש, ער האט געמוזט עסן פלייש ער זאל קומען צו זיך, און פערד פלייש האט מען דארטן געהאט, האט ער געזאגט, ס'איז ווייעך, ס'איז א ווייעכע פלייש, ס'טעיסט אזוי ווי ביף. ס'איז געווען א גערער חסיד וואס האט גאנץ פולין מטמא געווען און אנגעטרייפעט, ער פלעגט פארקויפן שטאטס בהמה פלייש האט ער פארקויפט פערד פלייש. די אלטע היסטערי. סאו זעהט אויס אז מ'האט געקענט אנטרייפענען אלע אידן מיט פערד פלייש האט עס א גוטן טעם און ס'איז ס'טעיסט ענדליך צו ביף. איז בקיצור איז מען געגאנגען מ'האט ארויף גערופן יעצט האלענדער יעצט אהרן טייטלבוים וואס גייט זיין אויב האלענדער וועט זאגן איך האב א רב המכשיר דו ביסט די רב המכשיר יעצט בנציון לויב איך וויל דיך פרעגן אהרן גייט אהן און איך האב גענומען א בעל מכשיר איך באצאל אים געלט פאר דעם רוף אים ארויף און וואס וועט זיין מ'וועט דיך ארויף רופן און אהרן באטערעט דו שעכסט דאך פאר די גאנצע וועלט דו מיינסט איין טאג גייט דיך נישט דער אייבישטער ארויף רופן כלל ישראל איז פעד אפ אונז קען מען נישט אלע זיין רבנים מיט שוחטים מיט דיינים אונז מוז מען זיך פארלאזן אויף ענק און אונז האלט מען ענק אויס בדרך כבוד נישט דא קיין איינער פון ענק וואס האט א פראבלעם צו באלענסן אן אקאונט סוף חודש אין די באנק צו צו באצאלן א נישט פאר א דרײַ הונדערט טויזענט דאלער הויז אין אלפיין פלאס די הייזער אין בארא פארק, אונז וויל מיר זיין גוט, ווער דואינג די בעסט ווי קוד, סאו וואס זאל מען טוהן? ס'איז אנבעליוועבל און עטס מאכטס נישט קיין חשבון אז א שיינעם טאג גייט דער אייבישטער ענק אויך ארויפרופן, וואן פיין דעי דער אייבישטער ענק זאגן קומטס ארויף איך וויל א דין וחשבון, די מאריך אף דעיס איז שוין פינישט, עס זעהט זיך אויס ס'האלט שוין ביי וגובה דיליה, מען רופט שוין ארויף די בעל המכשירים, מען רופט ארויף די רבנים וואס זיי זאלן זיין ביים בית דין, פון דעם דור? מען רופט ארויף פון דעם דור, מען רופט נישט ארויף פון פריעריגן דור, מען רופט ארויף פון דעם דור. און ווי זענען אלע רבנים וואס מען מאכט א שווייג? מען מאכט אזויפיל תקנות וועגן די אינטערנעט און וועגן די טעלעפאונס און וועגן די אלע זאכן, מען טוט און מען מאכט, ס'לעבט זיך א טאג. קיינעם פאלט נישט ביי אז אונז האמיר א סיריעס סיריעס פראבלעם מיטן פלייש, אז ס'איז נישט דא איין טראפ שטיקל כשר פלייש. קיינער פאלט דאס טאקע נישט ביי נישט צו פארשטיין, זעמער דאך אויף גרויסע צרות יעצט. כ'האב שוין אסאך מאל געזאגט, ס'קען אין אמעריקע נישט זיין קיין כשרות פאר דעם, ווייל די אינוועסטערס זיי אינטערעסירט נישט קיין כשרות. ס'איז דא א מעשה באריכות, איך וויל אפילו נישט אריינגיין דערין, ס'איז געווען ווען רבי יונה הערצאג איז אוועק, איז געבליבן צוויי ברידער, פיישי מיט יאנקל, יאנקל הערצאג האט געהאט א זון וואס האט זיך שיעור דערטרונקען אין א פאס, מיט אלעם. בקיצור, און יאנקל האט געטענה'ט אז ס'איז אן עין הרע. א גרויסע רייכע משפחה, ס'איז אן עין הרע. בקיצור האט ער געלאזט צוואה אז די קינדער מוזן פארקויפן אלע זייערע שעירס. איז געגאנגען איינער, א גרויסער אינוועסטער, און געוואלט אפקויפן גאנץ קדם. אבער נישט געווען קיין שומר תורה ומצוות, ס'איז געווען דאכט זיך מיר א לויער א גוי. און ער האט עס געוואלט געבן א קויף אפ, דער צעהלימער רב האט דעמאלטס געזאגט, אויב מער פון ניין און פערציג פראצענט איז געאוינט ביי א גוי, וועל איך קיין הכשר נישט געבן מער אויף קדם, איז געענדיגט מיטן גאנצן הכשר, ווייל מען קען נישט נעמען גוים מיט די אלע און זיי זאל זיין די וואס זאלן פירן די אלע כשרות, און דא די אלע אינוועסטערס, מיעל מארט מיט די אלע חברה, זיי אינטערעסירט נישט כשרות. קיינמאל האט זיי נישט אינטערעסירט, זיי האבן אויסגעגעבן מער געלט אויף צו באהאלטן די שייגעץ שטיק וויפיל זיי האבן אויסגעגעבן אלס הכשר געלט, איז במילא ס'איז שוין עבר ושנה, זיי האבן שוין נישט קיין מורא, איז האמער אונז יעצט קאמפעניס וואס ס'ווערט געאונט ביי אזאלעכע חברה, און ס'האט הכשרים, ס'האט הכשרים פון רבנים דערביי, דער רב איז געווען א בעל מכשיר האט עס א זון איבערגענומען, וואס ער פארשטייט צו פלייש צו וואס נישט, דאס איז דאך שוין אירעלעווענט, מ'האט גענומען א מענטש בן ציון לאב, מ'האט געזאגט דו גייסט זיין רב המכשיר.

זאגט מיר דער מענטש ער איז געגאנגען אין שפיטאל וויזיטן איינעם איז ער דורך געגאנגען דארט האט ער געטראפן אז זענען אפן אום שבת גייט ער צו נענטער זעהט ער ס'שטייט א צעטל אויף די טיר ס'איז בהשגחת פון די און די רבנים נישט געקענט צוגיין צו נאנט ווייל ס'איז דא א עלעקטרישע טיר ער האט מורא געהאט אז ס'וועט זיך רוקן פון זיך אליין על כל פנים ס'איז א גרויסע פראבלעם. יעצט די רבנים האבן געהאט א פראבלעם מיט מיין אייאווע האטליין, א האטליין אין אייאווע, וואס איז מיט דאנקין דאונאט, ס'איז נישט קיין פראבלעם אז מען פארקויפט דארטן שבת געהעריג ס'איז אפען, האט ער א שותף א גוי, דארף מען דאך וויסן ווי וואס ווער און ווען, דארף מען וויסן צו מען באקט נישט דארטן די אלע זאכן אום שבת. ס'איז אלע זאכן וואס מען דארף וויסן. דער רב קען נישט קומען שבת זיך אומקוקן ווייל ס'האט עלעקטרישע טיר. סא יעדער קען טון וואס ער וויל. דאנקען דאונאט קען זיין אין בארא פארק אפען שבת מיט א הכשר. די פלייש קען זיין טרייפה וואס טרייפה קען זיין. מ'האט איין פראבלעם, נחום ראזענבערג'ס האטליין. מורא'דיגע זאך וואס מ'האט א פראבלעם. נחום ראזענבערג'ס האטליין. וועגן דעם וויל איך ענק זאגן, רבותי, הייבטס אן צו לעבן אין ריאליטי. ס'עסט מער טרייפות. ס'האבן נישט קיין כשרות. און מען דארף זיך צאמנעמען, ארויסלאזן די רבנים, דארף האבן א רב וואס וועט קענען געבן סוף כל סוף א הכשר, אבער בעלי בתים זאלן עס פירן, ס'זאל זיין געפירט אזוי ווי א ביזנעס, און אז ס'וועט זיין געפירט אזוי ווי א ביזנעס, דאן זאלמער האפן אז ס'וועט זיין כשר. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך וואס דא גייט פאר. נעכטן קאלט מיך איינער אפ אין מאנסי, ער אליינס האט זיך געשעמט אפצוקאלן, ער איז א לייף גארד, האט אפגעקאלט דורך אן אנדערן, און איך רעד מיט ביידע אויף. טעלעפאן ציילט ער מיר אז ער איז א לייף גארד ס'דא עפעס א סווימינג פול אין עפעס א מיידל סקול אין מאנסי איך ווייס נישט וויאזוי ס'הייסט פונקטליך ער האט מיר געזאגט דעם נאמען אבער ס'אלעס ריקארדעד די פאונס אבער איך וויל נישט אריינגיין דערין ווייל נישט דאס איז וואס איך וויל ארויסברענגען בקיצור זאגט ער מיר אז ס'איז געווען עפעס א עלטערע איד מיט א לאנגע ווייסע בארד איז געקומען דארטן ווען די קינדער זענען געשווימען יעדער קען דאך גיין שווימען און האט מאלעסטעט א קינד אינעם סווימינג. און ער האט עס געוואטשט. יעצט ער הייסט יענעם ארויסגיין, יענער טוט זיך אן און כאפט זיך אן און לויפט אוועק. קאלט ער מיך אפ אז ער איז מסכים צו מאכן א קעיס צו קומען עדות זאגן, נאר ער וויל נישט זיין נאמען זאל זיין דארט. פארוואס? ווייל קודם איז ער א לייף גארד, הגם דער זומער איז שוין פאריבער, אבער מ'וועט אים נישט נעמען נעקסטעס יאר און מ'וועט אים נישט נעמען ערגעץ אנדערש אפילו אינמיטן יאר, און ער וויל אז ער זאל אלעס קענען איבערגעבן פאר די פאליס, אבער. ער זאל פערסענעלי נישט זיין אינוואלווד, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? זאג איך אים הער מיך אויס, דו ביסט א מענדעטארי רעפארטער, דו ביסט א לייף גארד, און איך בין אויך א מענדעטארי רעפארטער, און יעצט ווייס איך דאך שוין ווער ס'האט צו מיר גערעדט, ווייל ביסט דאך אריינגעקומען מיט א טעלעפאן מיט נאך א מענטש, איז למעשה האסטו יעצט א פראבלעם, קיצור זאגט אים דער צווייטער מענטש יא מיר גיימער צו די פאליס, מען גייט, עמער זעהן צו מיר גייען, כ'האב אים געזאגט ליסען ס'איז ביי דיר געשעהן, דער איז נאו ריזען דעט יו העוו טו קאל מי. יו נאו די לאו, יו נאו דעט יו אר מענדעטארי ריפארטער, הייבט ער אן צו דרייען מיט מיר, ער ווייסט נישט ווער יענער איד איז, זאג איך אים באלאוני, ווייל יעדע סקול האט ווידיאו, ס'דויערט דרײַ מינוט פאר די פאליס צו סאבפינען די ווידיאו, דעס טעיקס טרי מינוטס, און נאך הייבט ער אן ער ווייסט נישט און אהער מיט אהין, ער האט אנגעהויבן צו דרייען, דאס איז אונזער עולם, ווילאנג אונז האמיר זיך נישט אונז וועמיר זיך נישט אויסלערנען, ווי דער חתם סופר זאגט. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלקיך בידיך, דאס איז א הבטחה, ונתנו, אבער ס'מוז זיין כי תצא למלחמה, נישט מען זאל פילאסעפייזן, מען זאל אהער, מען זאל אהין, די אלע זאכן ברענגט נישט קיין גוטס, אז דו ווילסט געווינען דארף זיין כי תצא, מען כאפט מכות, עס איז א חלק פון א מלחמה, אבער עס מוז זיין כי תצא למלחמה, סאלדאטן פלעגן זיך אמאל קענען באהאלטן, זיי האבן אראפגעווארפן די געווער, זיי האבן זיך באהאלטן אין די וועלדער, ניין אזאלכע סאלדאטן מיט אזאלכע קען מען קיין מלחמה נישט געווינען, עס איז כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך,

ס'קען זיין ס'איז שוין דא אפאר ריפארטס אויף אים. עניוועי, יעצט וויל איך גיין אביסל ווייטער. ס'איז דא א נייער פוסק ביי כלל ישראל. ער הייסט ליפא שמעלצער. אמאל איז ער געווען א זינגער, אמאל האט ער געטאנצט אויף חתונות, אמאל איז ער געווען א בדחן, היינט איז ער געווארן א פוסק. א פוסק! עס איז ארויסגעקומען אז אזוי ווי פאריגע וואך איז געשטאנען אין חומש אז זאל זיך אפשערן די האר, איז זאגט רש"י כדי להתנוולה, זאגט ער במילא זענען אלע מענטשן זענען מחיוב צו לאזן זייערע פרויען וואקסן לאנגע האר, זאל זיין שיין פאר אים, א נייער פוסק געווארן, העי שטעל דיר פאר, מען האט אים אנגעהויבן צו זאגן ביסט א משוגענער ווי מישסטו דיך אריין אין זאכן וואס דאס איז די הייליגסטע פון כלל ישראל, האט ער גענפערט א מורא'דיגע זאך, הערט וואס ער האט גענפערט, ער האט שוין געטראפן א תשובה פון ר' משה פיינשטיין און ער ברענגט אלעס די תשובה אז טאמער ס'איז געווען. פון א משפחה וואס מען שערט זיך נישט אפ, נאר מען האט חתונה געהאט משפחה וואס מען שערט זיך יא, איז רעדט ר' משה ארום צו מען דארף זיך אפשערן צו נישט, נאכדעם זאגט ער ס'איז דא א תקנה, מען האט אים געזאגט ס'איז דא תקנה פון די ד' ארצות הייבט ער אן, תקנות אהער מיט אהין, נישט מחיוב צו האלטן. כ'האב געוואלט אביסל רעדן וועגן דעם, ווייל אזאלכע מענטשן ווי ער מאכן א חורבן פאר די גאנצע וועלט. שלמה קארלבאך איז געווען א זינגער באט ער איז געווען א נואף. ער האט גענומען מאנס געווען פרויען, מפתה געווען, פרויען האבן אים מפתה געווען, ס'האט געמאכט זייער א שלעכטן רושם, ווייל דא קוקן מענטשן ארויף אויף אים, דא זינגט מען זיינע ניגונים און קלאמפערשט מען זיך מדבק צונעם אייבערשטן, און דא איז ער א נואף, די זעלבע איז מיט מרדכי בן דוד, מרדכי בן דוד איז געווען א נואף, ער האט געהאט צו טון מיט אסאך אשת איש, דער בית ישראל האט צוריק געשטעלט זיין שידוך ווייל ער ווערדיגער, און שוין.

איך געפן די אויגן די גאנצע צייט, אבער דאס איז מיין ר' חברי'ש נייע בר משפחה, דאס געשעהט נישט יעדן טאג. עניוועי, למעשה איז אזוי, למעשה איז דער ליפא ער האט אן אודיענס, טויזענטער מענטשן איבער די וועלט, און אז ער געבט ארויס אזא זאך, מיינט דאך דער עולם ער איז א תלמיד חכם אויכעט, און מיט דעם ברענגט ער אונטער אידישקייט, עספעשעלי ווען ער זאגט א זאך וואס דער עולם וויל הערן. אז ער וועט זאגן אז מען זאל ווארטן נאך א שעה אויסצופאסטן, וועלן אויך זיין אסאך מענטשן וואס וועלן אים. פאלגן ווייל ער איז א סעלעבריטי, ער איז א סטאר. אבער ער טוט מיט דעם גאר גאר א גרויסע עוולה, ווייל ער טאר דאס נישט טוהן, ער טאר נישט טוהן אזא רשעות אז ער זאל זיך מישן אין הלכה, און איך וויל זאגן פאר סקווער ראו גידולים שגידלתם, קוקטס וואסערע שקצים עטץ האטס אויפגעצויגן, עטס זענטס שמוציגע חברה אן א חינוך, געווען ביזי מיט שטותים און מיט הבלים. און קוקט וואסערע פנים עטס טראגטס היינט. ס'איז אנבעליוועבל. נישט צום גלייבן. עניוועי, איז לאמיר צוריקקומען דא וואס דער שייגעץ טוט. דער שייגעץ טוט אז ער געט שוין ארויס הלכות מיט פסוקים און ער לאכט אפ פון אידישקייט. איז אין אמת'ן איז מען נאכנישט משועבד צו אים. האט ער געזאגט האט ער נישט געזאגט. אבער אזוי ווי ער איז א סעלעבריטי און א סטאר און מענטשן רעכענען זיך מיט זיין ווארט. און אויף חוזק צו מאכן פון די תורה טוט זיך יעדער איינער דזשאמפן אויפן בענד וועגן, וויל איך רעדן דערפון, איך וויל מסביר זיין די גאנצע סוגיא פון דעם אשת יפת תואר. קודם וויל איך זאגן, רש"י זאגט, און ס'איז א רמב"ן, ס'א גאנצע אריכות, זאל זיך לאזן וואקסן די נעגל, ועשתה את צפרניה, פרעגן אלע א קשיא, ס'איז דא איין טייטש אין רש"י זאל מאכן לאנג די נעגל כדי שתתנוול, איינס איז זאל זיך שניידן קורץ די נעגל, איז ר' שלום שאצער פון לאנדאן, פרעגט, א פרוי זעהט אויס שענער מיט לאנגע נעגל צו מיט קורצע נעגל? לעטס מעיק אפ אווער מיינד. פארוואס דארף רש"י זאגן אזא פשט און אזא פשט? זאגט ער א מורא'דיגע זאך, דער אייבישטער האט געוואלט אז אזאלכע הייליגע מענטשן וואס זענען געווען סאלדאטן זאלן נישט אריינפאלן נעבעך מיט אזאלכע ווילדע געדאנקען צו כאפן א גויטע. זאגט דער אייבישטער ועשתה את צפרניה, וויאזוי אים איז שיין דאס זאל ער טון פארקערט, איז אים שיין לאנגע נעגל, זאל ער מאכן ס'זאל זיך אפשניידן, איז אים שיין קורצע נעגל, זאל ער מאכן ס'זאל וואקסן לאנג, ווייל די תורה האט געוואלט עט עני טיים זי זאל ווערן מיאוס, יעצט ווען ס'קומט צו אפשניידן די האר ווערט זי מיאוס, עס איז נאר ווייל זי איז אדער אן אשת איש, זי געהערט דאך פאר איינעם, אדער סתם א פראסטיטוט, ווייל געווענטליך די פראסטיטוטס פלעגן גיין. אין מלחמה ווייל די מענטש איז אביסל מבולבל קען מען גרינגער כאפן מענטשן, ס'איז דארט נישט דא קיין לאו ענד ארדער, אזוי ווערט געברענגט אנדערע אחרונים וואס זענען מפרש וואס עפעס די תורה הייבט אן די מעשה גיין אין מלחמה און נאכדעם א מעשה מיט א אשת יפת תואר מיט די גאנצע זאך און זיי מסביר ווייל געווענטליך ווען מ'גייט אין מלחמה דעמאלטס קומען צו אזאלכע זאכן ווייל די זונות גייען אויכעט אין די מלחמה מ'זעהט דאך ביי אסאך אידישע מלחמות מ'האט ארויסגעשיקט די בנות מדין.

זאגט דיר די תורה נעם זי אהיים יעצט אמאל איז זי געגאנגען און זי האט זיך אנגעטון שיין זי האט זיך געמאכט שיין די האר זאל קענען צושלעפן און אטרעקטן א פרעמדן מענטש א סאלדזשער וואס ער איז אנדער סטרעס זאגט דיר די תורה איינע פון די וועגן וויאזוי א פרוי זעהט אויס שיין איז מיט אירע האר זאגט דיר אן די תורה זאלסט וויסן איר זאלסטו אפשניידן די האר זאל זיין מיאוס. אבער דאס איז נישט אויף דיין ווייב געזאגט געווארן, דאס איז געזאגט געווארן אויף א זונה, א פראסטיטוט וואס זי גייט ארויס ביי א מלחמה. דיין ווייב זעהט אויס די שענסטע נעטשרעל. יעצט, דו האלטסט טאקע אז א קרחת איז עקלדיג, אבער וועלכע פרוי גייט ארום מיט א קרחת און זי דעקט זיך נישט צו אדער מיט א טיכעלע, אדער זי דעקט זיך צו מיט א שייטל, אדער א טורבאן? כ'האב געליינט אמאל א שיינע ארטיקל אז די מאה שערים, די מענטשן שערן זיך אפ אינגאנצן, גייען נאר מיט א. א שמאטעלע אויפן קאפ. איז געשטאנען אין אן ארטיקל אז אראבער גייען אויך אזוי אנגעטון, די אראבער גייען פונקט אזוי אנגעטון, קודם כל אז ס'איז צניעות'דיג, און נאכדעם ווייל זיי זאגן נעטשרעל ביוטי איז די שענסטע ביוטי וואס ס'איז דא. ס'איז געווען צייטן וואס מען האט זיך אפגעשוירן די האר, מען האט אנגעטון א שייטל. איינע פון די זאכן, אפילו גויטעס האבן עס געטון, איז אז טאמער לויפט מען זיי נאך, געט זי א טו אויס דעם שייטל, ווייזט זיי ליסן איך בין שוין פארהייראט, איך האב א באלדי. סאו למעשה נעטשרעל ביוטי איז די שענסטע זאך וואס איז דא, קוק אן אויף א ירושלימ'ער ווייבל, זי האט נישט קיין האר, זי גייט אנגעטון מיט א טיכעלע, זי זעט אויס ממש אנבעליוועבל ווי שיין זיי זעען אויס, און די אראבקעס ווייסן אויכעט נעטשרעל ביוטי דאס איז די שענסטע, יעצט לאמיר זאגן. אז א פרוי האט מיעסע האר קויפט זי זיך א שיין שייטל, עס איז נישט איר נעטשרעל ביוטי, בקיצור דער מאן ווערט עקסייטעד און אראוזד אויף א שייטל, ער ווערט אראוזד אויף עפעס אדער פערדן האר וואס מען מאכט פון וויידלעך פון פערד, אדער מאכט מען עס פון נעטשרעל הער, אדער מאכט מען עס פון סינטעטישע הער, שטעל דיר פאר א מענטש ווערט אראוזד און עקסייטעד אויף. האר פון א פערד פון די וויידל צו פון אנדערע פלעצער, איטס נאט איווען היז ווייף, און כ'ליין אין אסאך בוקס וועגן סעקשועל קאנעקשאנס ביטווין א מען און א וואמען, זאגן זיי אלע אז אין די בעדרום טוען זיי אלע אויס די שייטלעך, ס'דא וואס זיי גייען מיט קורצע האר אבער זיי טוען אויס די שייטלעך, פארוואס? ביקאוז איטס נעטשרעל ביוטי, איך ווער נישט עקסייטעד אויף א שטיקל האר וואס ס'קומט פון הו נאוס ווער, סאו דאס וואס ס'שטייט דא אז. ס'מאכט זי מיאוס, דאס איז ווייל דארטן זעהסטו ארויס באמת ווי נישט שיין זי איז, ווייל דו זעהסט זי נישט מיט א שיינע האר, נאר דו זעהסט זי ארידזשינעל, ווען זי איז מותר פאר דיר איז איין זאך, אבער אז זי איז אסור פאר דיר, איז דעמאלטס הייבסטו אן צו מאכן א חשבון, העי וועיט א מינוט, איי דזשאסט גאט אראוזד אווער האר הער, יעצט אז איך זעה אז זי האט נישט אזאלכע שיינע האר, האר נעטשרעל ביוטי איז נאט סאו ביוטיפול נאט סאו אינטייסינג. מען דערציילט א מעשה, ס'איז געווען אמאל איינער, ס'איז געגאנגען א גאנצע נאכט מיט זונות, א גאנצע נאכט איז ער ארויסגעגאנגען מיט זונות, ער קומט אהיים אינדערפרי פארטאגס זעהט ער ווי זיין ווייב ליגט אין בעט און שי'ז סאו ביוטיפול, זאגט ער דו ווייסט, אנלי איף שי וואזענט מיי ווייף, זי איז דאך אזוי שיין, באט ביקאוז שי איז מיי ווייף איז האב איך נישט קיין געפיל צו איר, פארוואס? ווייל מים גנובים ימתקו, מ'האט יעצט געמאכט. א סיום אויף מסכת נזיר שטייט דארטן אז ס'איז געווען א מענטש וואס האט געוואלט מזנה זיין מיט אן אשת איש, און דער מאן איז פונקט אריינגעקומען איז ער ארויפגעלאפן אויפן בוידעם האט ער געזען אויפן בוידעם אז ס'איז געווען דארטן עפעס אן עסן וואס א שלאנג האט געגעסן דערפון און דאס איז פויזנעס, איז אזוי ווי ער האט געזען יענער וויל עס נעמען, דער דער מאן האט אים נישט געזען אבער ער האט געזען אז יענער גייט נעמען דער פויזנעס עסן האט ער אים געזאגט אנטשולדיגט איך וויל דיך ווארענען אז א שלאנג האט פון דעם געגעסן דו שטארב.

מסכת נזיר האבן מיר יעצט געלערנט דעם דף יומי ברוך השם, איז וואס איך וויל ארויסברענגען פון דעם איז אז אנלי איף שי וואזענט מיי ווייף וואלט זי געווען שיין, אז דו כאפסט איינע אין די גאס א זונה און זי איז נישט דיין ווייב און זי איז אסור פאר דיר, איז מאכט דער בעל דבר אז זי זאל אויסזען שיין, און די שיינקייט פון א פרוי איז אין די האר, וועגן דעם שערט זיך אפ א פרוי פארן מאן די האר, ווייל דאס איז איר. שיינקייט. איז געט זי אוועק איר שיינקייט פאר איר האזבענד, קיינער זאל אים מער נישט נאכלויפן. ס'דא נאך זאכן וואס מ'וועט באלד רעדן פארוואס מען שערט זיך אפ, אבער על כל פנים דאס איז די איידיע ביהיינד די גאנצע זאך. איז במילא זאגט די תורה זי זאל זיך אפשערן די האר, בקיצור זי זאל זיך לאזן וואקסן די נעגל. טאמער ער האט ליב לאנגע נעגל זאל זי עס אפשניידן. טו טריי טו קאנווינס הים אז דער איז נאטינג אין איט, איטס דזשאסט דעט יו אר אנדער פרעשור, ביסט געווען א סאלדזשער, יור לייף וואז אן הענגינג אויף א האר, און זי האט זיך פאר דיר שיין אויסגעפוצט, מיינסט אז הו הא מיט איר וועט זיין שמחה וששון? ס'גארנישט. יעצט ווען ס'איז דיין אייגענע ווייב.

נעטשרעל ביוטי. יעצט זאל מיר צוגיין אביסל ווייטער. ליפא זאגט אז די א אז נאר מנהגים מנהגים מנהגים. קודם וויל איך נאכאמאל זאגן ראו גידולים שגידלתם דוד טווערסקי ימח שמו וזכרו האט אראפגעפירט א גאנצע שטאט פון אידישקייט. העט ער ווען מיט זיי געלערנט נישט שטותים און נישט אז אנא אמלוך וואלט געלערנט אז ס'איז דא א באשעפער און וואלט מיט זיי געלערנט אהבת התורה מיט אהבת השם יתברך וואלטן זיי אנגעהויבן צו פארשטיין אסאך זאכן. יעצט. דער מהרי"ל האט געהאט א טאכטער, געדאוונט יום כיפור אין א בית מדרש, און ער האט משנה געווען פון א מנהג וואס דארט האט מען זיך געפירט אין דעם בית מדרש, און זיין טאכטער איז גראד נאך די הייליגע טעג אוועק, האט ער געזאגט די סיבה, ווייל ער האט משנה געווען א מנהג פון די שול, מען האט אים געבעטן ער זאל נישט משנה זיין, און די אלע ספרים וואס רעדן פון מנהגים ברענגען צו די מעשה, דאס איז א מורא'דיגע מעשה, ס'איז דא נאך א מעשה, ווי אין איינע פון די גדולי פון ספרד, ס'איז געווען נאכן גירוש, מ'האט פארברענט אלע אידישע ספרים, האט מען געטראפן א מחזור וואס האט נאר געהאט, ס'איז געווען שוין פון אויבן פארברענט, און אונטן איז נאר געווען אביסל פון די פיוטים, האט ער געזאגט האלבעטע פיוטים, אזוי ברענגען זיי, געזאגט האלבע פיוטים, וויטש דאזענט מעיק סענס צו זאגן האלבע פיוטים, ווייל ער האט געזאגט מ'קען נישט משנה זיין א מנהג, מ'האפט מיט די צייט וועט מען קויפן נייע מחזורים, וועט צוריק קומען דער מנהג ליושנו, מנהג איז אזוי הארב אז ס'ברעכט א דין.

ווען ער איז צוגעגאנגען צו יעדן אינדערפרי נאכדעם ווען די ווייב איז געגאנגען ביינאכט אין מקווה האט ער געווינטשן מזל טוב, האט דער עולם אנגעקוקט דאס איז אזא חזר'ישע זאך וואס די גאנצע שטאט מוז וויסן אז זיין ווייב איז געווען נעכטן נאכט אין מקווה, האט ער געזאגט איך בין מבטל די מנהג. יעצט, דער ראש הקהל איז געווען ערגעץ אויף אן אנדער פלאץ אויף ביזנעס, געווען אין ביזנעס, און. ער האט נישט געוויסט אז מ'האט מבטל געווען די מנהג. קיצור זיין ווייב איז געגאנגען אין מקווה ווען ער איז אהיים געקומען, סופאוזינגלי זי האט געדארפט גיין אין מקווה, און דער ראש הקהל איז נישט צוגעקומען אינדערפרי צו זאגן מזל טוב. טשא, האט ער גראד גערופן דעם ראש הקהל צו דין תורה, צום רב, צום רמ"א, און געזאגט מיין ווייב איז געווען נעכטן אין מקווה און האט מיר נישט געזאגט מזל טוב און איך בין דער ראש הקהל און היז פייערד. רופט זיך אן דער מקווה איד, ס'איז דא צוויי טעמים פארוואס האט ער נישט געזאגט מזל טוב, איין טעם איז, ווייל דער רב האט עס מבטל געווען, און דו ביסט געווען אוט אוו טאון ווייסטו נישט. דער רב האט מבטל געווען די מנהג, ער האלט ס'איז א חזיראישע מנהג אז אזאנס איז נישט דא דאס גלייכן. זאגט ער, און די צווייטע טעם איז דיין ווייב איז נישט געווען נעכטן אין מקווה. האט דער רמ"א געזאגט וואס? האט ער זיך דעמאלטס ערשט געכאפט ווי טיף מנהגי ישראל זענען. ס'האבן מתקן געווען די פריעריגע רבנים פון קראקע. ווייל אזוי געווען א ספאט טשעק צו איז די פרוי געווען אין מקווה צו נישט.

איז למעשה האט דער רמ"א געזאגט אויב אזוי זעה איך דאך ווי הייליג מנהגי ישראל זענען און איך האב בוגד געווען דערין, נישט נאר דאס ארויסגעקומען איסורי כריתות פון מיין בגידה, האט ער געזאגט איך נעם מיך אונטער תשובה צו טון און שרייבן אלע מנהגי ישראל, מנהגים זענען געבויעט אויף אזאלכע הויעכע זאכן אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. יעצט איז אזוי. דאס אפשערן די האר האבן געמאכט די תקנה פון די ד' ארצות האבן דאס געמאכט. ס'איז דא אסאך טעמים פארוואס זיי האבן עס געמאכט, איינע פון די הלכה'דיגע טעמים איז געווען ווייל זיי האבן געזען אז אידישע טעכטער זענען מתרשל זאלן מאכן חפיפה. א פרוי וואס האט לאנגע האר, גרויסע לאנגע האר, דארף אנהייבן צו קעמען די האר ס'זאל נישט זיין צוויי האר צוזאמגעקניפט, ווען צוויי האר איז צוזאמגעקניפט איז עס א חציצה אין די טבילה. יעצט איינער זאל מיר זאגן. אז א פרוי קען אין ווייניגער ווי אפאר שעה דאס אויסגלייכן? נאו וועי! און בפרט נאך טאמער האט זי שווערע האר, ס'דא אזאלכע קינקי האר זאכן, ס'דא זאכן וואס האבן אזעלכע שיינע גראדע האר, אבער אז זיי האבן קינקי האר, יו קענט פיגער דיס אוט צו ס'איז דא צאמגעקניפט צוויי האר צו נישט. זענען געקומען די גדולי הדור, ס'איז געווען די תקנה פון ד' ארצות, דער מהרש"א איז אויך געווען צווישן זיי, און זיי האבן געמאכט אז מ'זאל זיך אפשערן די האר, איז. מ'האט געהערט פונעם סאטמאר רב אז דער הייליגער דברי חיים. האָט, מ'האָט אָנגעטראָגן אַ שידוך פֿאַר זײַן טאָכטער, פֿאַר די עלטסטע טאָכטער האָט מען אָנגעטראָגן דעם אַבֿני-נזר. דער אַבֿני-נזר האָט אױך געמאַכט אַ ספֿר אגלי טל אױף הלכות שבת. למעשׂה, ער איז געװען זײער שאַרף, און דער הײליקער דבֿרי חיים האָט אים פֿאַרהערט, און ער האָט זײער גוט געקענט. למעשׂה, האָט דער דבֿרי חיים אים געזאָגט, איך װיל דיך נאָך אַ מאָל פֿאַרהערן. האָט ער געזאָגט, אױב נאָך אַ מאָל פֿאַרהערן, װיל איך אײַך קודם פֿאַרהערן. דער אַבֿני-נזר האָט קודם געװאָלט פֿאַרהערן דעם דבֿרי חיים. זאָגט ער, פֿאַר װאָס? פֿאַר װאָס פֿאַרהערט מען אַן אײדעם, װײַל מע טאָר נישט געבן אַ טאָכטער פֿאַר אַן עם-הארץ? די גמרא זאגט ווער ס'געט א טאכטער פאר אן עם הארץ איז אזוי ווי ער האט זי צוזאמגעבינדן און געלייגט פאר א לייב. לאידך גיסא שטייט אז מ'טאר נישט נעמען נאר א בת תלמיד חכם נישט א בת עם הארץ ווייל ווער ס'וואוינט מיט א בת עם הארץ איז אזוי ווי ער וואוינט מיט א בהמה. איז האט ער געזאגט אזוי, דעם גאנצן טעם פארוואס איך האב מיך געלאזט פארהערן איז ווייל איך האב געוואלט ווייזן אז איך בין א תלמיד חכם. יעצט לאידך גיסא דארף איך דאך פארהערן דעם צאנזער רב צו זען צו זי זיין טאכטער איז א טאכטער פון א תלמיד חכם. נאר. וואס מען פארלאזט זיך אז דער שווער האט דאך אים פארהערט מיט יארן צוריק איז דאס גענוג, אבער איז אייך נישט גענוג איינמאל צו פארהערן איר דארפט נאכאמאל וויל איך יעצט אייך פארהערן. הייליגער צאנזער רב איז געווארן זיי עס האט אים נישט געשמעקט די די תשובה האט ער געזאגט איר ווייסט איר געהערט אויף קאצק אין די סוף איז ער טאקע געווארן אן איידעם ביי קאצק מען האט עס פארציילט פארן סאטמאר רב האט סאטמאר רב געזאגט איך גלייב נישט די אלע מעשות האט דאך בכלל נישט געגלייבט די אלע געבאקענע מעשות האט ער אבער געזאגט אז טאמער איז עס אמת, האט דער הייליגער דברי חיים נישט געמאכט א שלעכטן טויש מיט דעם וואס ער האט גענומען פאר אן איידעם שטאטס אים, האט ער גענומען דעם הייליגן ר' מרדכי דוב הארנאסטייפלער, דער וואס האט אויך געמאכט א ספר אויף מקוואות, אזוי ווי זיין הייליגער שווער דער דברי חיים האט דאך אויך געמאכט אויף מקוואות האט ער אויך געמאכט עפעס א פאבעלהאפטיגן ספר, ס'איז עפעס מתוק מדבש, איינער פון די ספרים ברענגען אים צו און איינער וויל אים אפפרעגן, שרייבט אים יענער אפ. צוריק, דאס נאך מיט הונדערט יאר צוריק, שרייבט ער אים, יעדער לעקט זיינע תשובות אזוי ווי מען לעקט זיסע טוי וואס ס'פאלט פון הימל, אזא לשון ניט, און ער האט אויך געמאכט שאלות ותשובות עמק שאלה. די חתונה איז געווען אין רוסלאנד, און דער הייליגער דברי חיים האט אנגעזאגט זיין טאכטער, זאלסט דיך נישט אפשערן, ווייל ס'איז געווען אין רוסלאנד א גזירה אז מ'טאר זיך נישט אפשערן, נאר פאר די אידן איז געווען די גזירה אלס עקירת הדת. דעם אנדערן אינדערפרי זעהט דער הייליגער דברי חיים ווי זי האט זיך אפגעשוירן, האט ער איר געזאגט כ'האב דיך דאך געבעטן זאלסט דיך נישט אפשערן, ביסט דאך איינגעשטעלט מיטן לעבן, האט זי געזאגט טאטע איך בין מאמין באמונה שלימה אז דער טאטע עט וועלן ס'זאל בטל ווערן עט די גזירה בטל ווערן נו אויב אזוי עט עס בטל ווערן און אזוי איז טאקע געווען ס'איז בטל געווארן. עס האט אויסגעבראכן עפעס אזא מין קראנקהייט אין די גאנצע געגנט און מ'האט זיך געמוזט אפשערן, די גויטעס אויכעט.

כ'האָב אַ מאָל געזען װי זײַן רביצין גײט מיט לאַנגע װײַסע האָר, כ'מײן, בײַ-האָר, אָבער גרױס. האָב איך אים געפֿרעגט, כ'בין געװען אַ בחור, כ'האָב נישט פֿאַרשטאַנען, און נאָך אַ סאַטמערער בחור, כ'האָב געװוּסט, אַז דער רבי האָט געװײנט בײַ-האָר, בײַ-האָר. אָט, האָב איך געפֿרעגט, דער רבי, װיִאַזױ זענט איר זיך נוהג, אַז די רביצין גײט מיט בײַ-האָר? דאָס טאָר מען דאָך נישט. האָט ער מיר געזאָגט אַזױ, כ'װעל דיר מסביר זײַן. ס'איז געװען אַ צײַט אין רוסלאַנד, װיִאַזױ האָט מען דערקענט, אַז אַ ייִד איז אַ ייִד? אַז זײ האָבן זיך אָפּגעשױרן, מילא, האַלטן זײ תּורה-מיצװות, האָט מען זײ זײער שטאַרק גערודפֿט. איז למעשה האט מען דעמאלטס געמאכט א תקנה אז מען מוז זיך נישט אפשערן, פארוואס? ווייל ס'איז געווען פארבינדן מיט סכנת נפשות, אזוי האט מען מסביר, למעשה איז עס נישט קיין קשיא אויך נישט געווען ווייל ס'איז שוין געווען אין די יארן וואס האט שוין נישט געזען די וסת, עניוועי, אבער איך בין דעמאלטס געווען א בחור איך האב נישט פארשטאנען אבער איך האב אים געפרעגט, און איך ברענג עס אין מיין ספר, איך האב ארויסגעגעבן א ספר מיט יארן צוריק אויף טהרת המשפחה, ברענג איך דאס אין מיין ספר. על כל פנים, דער הייליגער דברי חיים. האט געהייסן זיין טאכטער זאל זיך נישט אפשערן, זי האט אבער נישט געפאלגט ווייל זי איז געווען א צדיקת, הה איז למעשה איז דאס איז געווען די טעם פארוואס מען האט אביסל דורכגעבראכן די תקנה פון די ד' ארצות און מען האט עס נישט איינגעהאלטן אזוי הארב, ווייל באמת האט דאך עס צוטוהן מיט א מורא'דיגע זאך, ס'האט דאך צוטוהן מיט טהרת המשפחה. א פרוי וואלט זיך געדארפט באמת זיצן און קעמען שעות ארוכות די האר ביז זי וואלט געוואוסט זיכער אז זי גייט נישט מכשיל זיין איר מאן מיט צוויי האר וואס זענען צאמגעקניפט, און אפילו די האר אונטער די ארעם מוז מען מיט די הענט מאכן, און אפילו די האר באותו מקום מוז מען מיט די הענט אדורכגיין כדי אז עס זאל נישט זיין צאמגעקלעבט, נאר פארוואס דארף מען.

טבילה. ענפערט דער רב וויבאלד ס'איז ערשט חל נאך די בעילת מצוה דאס אפשערן איז במילא הייסט עס נישט כל העומד ליקצץ. ווייס כ'האב אסאך מאל שאלות ספרדישע פרויען שערן זיך אפ די פיס די האר און עפעס א פרוי האט זיך אמאל פארגעסן אפצושערן די האר און ס' די מאן עט זיך עקלען דערפון האט זי געפרעגט וואס מ'זאל טוהן האב איך איר געזאגט דו מוזט ווארטן

פרוי א פארהייראטע וויל האבן די האר, זי גייט דאך ארויס אין די גאס זעט זי דאך אויס שיין, זי וויל עס נאר האבן וועגן דעם ווייל דער בעל דבר וויל נישט זי זאל זיך אפשערן, כ'על ענק זאגן פארוואס, אז ס'איז געווען, כ'האב געהאט עטליכע חברים וואס האבן נישט געקענט טוהן שידוכים, בקיצור זיי האבן גענומען מאדערנערע מיידלעך, און מ'האט זיך נישט געוואלט אפשערן לכתחילה, עס איז אפילו ביים פאפא רב ביים ויחי יוסף געווען אזא מעשה פון איינע פון זיינע תלמידים. האט דער רבי געזאגט גיי אהן אפילו אומאפגעשערט, גיי אהן, אפשערן עט קומען שפעטער, דורך צוויי דריי וואכן נאך די חתונה, האט זי געזען פאר מען גייט ארויס, זי מוז זיך אנהייבן צו קעמען די האר, און זי מוז אנהייבן עס צו סעטן און א מעשה און א בוידעם, ס'ווערט נמאס, האט זי געזאגט הו נידס איט, האט עס אראפגענומען, איי פארוואס וויל מען זיך נישט אפשערן, ווייל דער בעל דבר, דער בעל דבר פירט די וועלט, דער בעל דבר רעדט אהן אז נאר אזוי איז מען שיין, יעצט אויב מ'האט א פראבלעם מיט די מיידלעך? מיט די ווייבלעך אז זיי מוזן אויסזען שיין, וויל איך דיר פארציילן, איך האב א רעבישן אייניקל א וואס ער איז זייער נאנט געווען צו מיר אלע יארן, און ער האט מיך געפרעגט אלע זיינע שאלות, געווען זייער קלאוס צו מיר, איז בקיצור ויהי היום, איז זאגט ער מיר, איך וויל דיר זאגן, יעדעס מיידל אין די גאס טוט מיך ארויס, און זיי גייען אזוי שיין אנגעטון, אזוי טייט מיט אלעם, יעדע מיידל אין די גאס טוט מיך ארויס, מיין ווייב גייט אנגעבינדן אינגאנצן, און איך פיל זיך זייער נישט באקוועם, האב איך אים געזאגט, דו בהמה וואס דו ביסט, איך וועל דיר זאגן וואס דו דארפסט, גיי קויף א פער אוו טייט דזשינס, און קויף א זייער א טייט דרעס, א קלייד, און קויף וועלכע מין האר האסטו ליב, זאגט ער מיר א בלאנדי, זאג איך אים, גיי קויף א בלאנדי שייטל א לאנגע, און ברענג עס אהיים, זאגט ער, דו ביסט משוגע, מען. מיינע עלטערנס, מיין שוויגער עלטערן אויב געוואויר ווערן אז איך האב דאס געטוהן, גייען זיי הייסן זיך גט'ן, זאג איך אים דו בהמה, פון וואנען דארפן זיי וויסן, קומט אין בעדרום ביי דיר אינדערהיים, וועסטו עס אנטוהן פאר דיין ווייב, וועסט איר זאגן טוה מיר א טובה, דיס איז וואט געטס מי עקסייטעד, און טוה דיך אזוי אן דא ביי אונז אין בעדרום. ענד הי טאט איט וואז די מאוסט מארוועלעס איידיע אין היז לייף, ער האט עס נישט געגלייבט. ער זאגט מיר ס'איז דורך דריי דריי פיר יאר, מיר איז עס נמאס געווארן, איר איז עס נמאס געווארן, מען האט עס ארויסגעווארפן, ענד א נעטשערל ביוטי איז עז ביוטי עז איט קען בי. און דו מוזט פארשטיין נאך א זאך, די פרוי וואס זי שערט זיך נישט אפ די האר, בעיסיקלי אינדערהיים גייט זי דאך אויך אנגעטון אזוי ווי א באלדי, זי גייט דאך נאר ארויס אין די גאס, נישט ווען דער מאן זעט, ווען דער מאן זעט גייט זי אנגעטון אינדערהיים פונקט אזוי ווי אן אפגעגאלטע, אפשר שטייט ארויס אביסעלע האר, באט איך זאל זאגן אז דאס מאכט דיך אזא דיפרענט? אין עקסייטמענט? איי דאונט טינק סאו, טאמער נישט דארפסטו האבן סיריעס העלפ. סאו דאס איז אלעס עצת היצר, און דאס איז אלץ א תקנה פון די פריעריגע, און קיין תקנות'ן קען מען זיך נישט ארומשפילן, און ס'איז אויך געשטעלט געווארן אויף די הלכה פון חפיפה און טבילה, וואס דאס איז א חציצה דאורייתא. יעצט נאכדעם איז דא נאך זאכן פארוואס מען האט עס געמאכט, אז מען זאל וויסן זי איז פארהייראט, מען זאל זיי נישט נאכשרייען. איך ווייס, איך פלעג פארן אויף רוסלאנד, די גויטעס פלעגן גיין צוגעבינדן גאנץ. אפגעגאלט און צוגעבינדן ס'איז געווען א איד ר' שלום לאופער זכרונו לברכה, ער פלעגט שיקן טיכלעך, ס'איז געווען די זיידענע טיכעלעך, פאר דעם האט מען געקענט חתונה מאכן א קינד, איך האב נאך גערעדט מיט אלטע רוסישע אידן, זיי זאגן, זיי האבן חתונה געמאכט די קינדער אידן, ווייל זיי האבן געהאט גענוג געלט, פון די טיכעלעך וואס ר' שלום לאופער זכרונו לברכה האט געשיקט, גויטעס פלעגן זיך אנטוהן טיכעלעך נאך די חתונה זאלן אויסזעהן שיין, סאו. אויב ליפא, דו האסט א פראבלעם אז די פרויען זאלן אויסזען שיין, איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, אז דו ביסט א סעקס פריק, זאג זיי זאלן גיין אויסגעשניטן אינגאנצן אויס, אזוי ווי די היינטיגע מאוומענט אז די פרויען זאל זיך ארויסזען די דדים אויכעט, קען זיין ס'עט זיי מאכן אויסזען נאך שענער, און אפשר זאלן זיי גיין אינגאנצן אויסגעטון אויכעט, און זיי זאלן האבן זייער נעטשורעל בירטדעי סוט, כ'מיין אז דו ווילסט דיר אנהייבן נאכצוגעבן די תאוות. איי מין דער'ס נאו ענד טו איט. בוט די וועי יואר עקטינג דאכט זיך מיר, איך בין נישט זיכער, די קענסט זיין די ביסט אויך א וויקטעם פון סקווער, קען זיין ס'האט דיך איינער מאלעסטעד, באט יואר טו ברעיוו און באלד אז זאלסט עס ארויסגעבן און איי דאנט קעיר, באט די ליגסט אין תאוות רעות און דיס שוד נאט בי אז די זאלסט זיין א מורה הוראה פאר כלל ישראל, די זאלסט אונז זאגן וואס איז מותר און וואס איז אסור, דעטס ראנג, די ביסט נישט קיין בעל הוראה, די האסט נישט געלערנט, און מיט דעם וואס דו ברענגסט אראפ כלל ישראל טוסטו א מורא'דיגע עוולה, ווייל קודם כל ביים אמת דו ברענגסט נאר אראפ אפאר פראצענט, ווייל רוב גייען עניוועי שוין אנגעטון מיט אייגענע האר, געב א קוק עסטו זעהן, טעיק א לוק. אין סאטמאר אין די מקווה האט מענדעלע חזר, מענדעלע טייטלבוים, מענדעלע ראבער געזאגט אז מען זאל מאכן עפעס אזא גלאז וואס איך האב געזעהן אין א לאבאוויטשער מקווה ווייל די פרויען גייען דורך מיט אייגענע האר און ער שעמט זיך דערמיט זאל די בלנית קוקן און עס נישט זעהן איי זי זעהט נישט נאכדעם צו זי האט גע'טובל'ט געהעריג, הו קערס? סאו כלל ישראל פארט עניוועי דאון טאון די האול טיים ווייל ס'נישט דא ווער ס'זאל זיי זאגן א גוט ווארט, דארפסטו זיין דער וואס דו זאלסט זיין ריספאנסיבל פאר דעם גאנצן זנות? און נאכדעם דו זאגסט אז זיי זאלן האבן אייגענע האר? סאטמאר רבי האט געוויינט בייהאר שמייהאר? דו ווייסט ווער סאטמאר רבי איז געווען? דו האסט דאך נישט קיין השגה, און דאס איז געווען די מנהגים פון ווי דו קומסט און פון ווי אונז קומען, סאו וואס ווילסטו יעצט געבן היתרים פאר פלעצער ווי מ'האט זיך נישט אפגעשוירן אזוי ווי אין די ליטע?

נידה, דאס איז גורם מיתה פאר איר מאן, ס'איז גורם סכנות אין שטוב, דער זוהר רעדט אזאלעכע ווערטער וואס איז ממש א שרעק, יעצט די ליטווישע, דארטן פון די ליטע ווי מען פלעגט זיך נישט אפשערן, פלעגן זיי אפשניידן אביסעלע האר, א האלבע אינטש פון די לאנגע האר, און זאגן אז דאס איז צוגעוואקסן בשעת נידה, זיי האבן אבער א גרויסן טעות, ווייל אז דאס נעמען העיר דיי, דאס פארבן די האר, איז דאס פארבן. דארט אין מיין קאפ פון ווי די האר הייבט אן צו וואקסן, למשל די פרוי האט שווארץ האר עס זי פארבן ווייס, ביז אפאר וואכן עסטו זעהן אז אלעס איז צוריק שווארץ, וויאזוי? ווייל די האר וואקסט פון קאפ נישט ביים עק און פארב דארט אונטן עסטו זעהן ס'בלייבט די זעלבע אויפן זעלבן פלאץ, יעצט האבן זיי געמאכט ליצנות זיי האבן אפגעשניטן אביסל האר, דאס מיינט נישט אז זיי האבן אראפגעשניטן די אלע קליפות וואס דער זוהר הקדוש רעדט פון דעם. איז אז אונזערע הייליגע חכמים האבן געזעהן אז ס'ווערט ארגער יעדן טאג צרות ישראל, זיי פרובירט אלע מיני וועגן אז ס'זאל זיין גוט פאר כלל ישראל, נעם אהער היינט א אידישע שטוב וואו נישט דא אפאר קראנקע קינדער, אפאר קינדער וואס זענען אראפ פון וועג, אפאר משוגענע קינדער, קראנק מיין איך נישט נאר פיזיקל נאר מענטל, קען איין משפחה זאגן אז זיי זענען פרי און קליר און קאט פון אלע צרות?

געפעלט נישט און פינף יאר שפעטער געפעלט עס, און אמאל נאכדעם ווען זי גט זיך אדער דער מאן, דער אינגערמאן גט זיך, און דעמאלטס געפעלט מען זיך, ליסן, א שידוך איז פון הימל, ס'איז אלעס געמאכט אין הימל, דער אייבערשטער טיילט. צוויי חלקים פון די נשמה. שיקטס אראפ איינס מעיל איינס פימעיל, און זיי מוזן זיך צאמשטעלן, און זיי מוזן אויפשטעלן א אידיש הויז. סאו די לאוו ביטווין א האזבענד ענד א ווייף ביי די אידן, א גוי האט דאך נישט קיין נשמה, א נשמה האט נאר א איד, סאו די לאוו ביטווין א מאן און א פרוי האט נישט צו טון מיט סעקס, איטס נאט א סעקס פיטשער. אוודאי דער אייבערשטער מאכט זאל זיין שיין, יעדער זאל געפעלן פאר איר מאן, און יעדער זאל געפעלן. פאר זיין פרוי. די גמרא זאגט שלושה חינות הם, ס'איז דא דריי חן'ס, דער אייבערשטער געבט אריין א חן, אזוי ווי אין מצרים שטייט, ונתתי את חן העם בעיני מצרים. איין חן איז, זאגט די גמרא, חן אשה על בעלה, א מאן האט ליב די פרוי, דער אייבערשטער געבט אריין א ספעציעלע חן, און חן מקום על יושביו, קיינער וויל נישט אוועק פארן פון ווילימסבורג, איך געב ענק א הויז פאר פערציג טויזענט דאלער, וויל מען נישט, ניין מען מוז זיין דא, און חן מקח על מקחו, א מענטש האט געקויפט א מקח, ער האט עס ליב. דאס איז א אינסייד פון אינעווענדיג וואס דער אייבערשטער גיבט אריין א חן, דעטס וואט איטס אלל אבאוט, און וועגן דעם פארלאנגט דער אייבערשטער פון אונז אז מען זאל נישט טשיטן, אז ס'איז דא ספעציעלע חן, איז למעשה די ליבשאפט צווישן א מאן און א פרוי האט נישט צו טון מיט די שיינע האר צו די נישט שיינע האר, ס'איז א נעטשערל חן און זי האט אים ליב און ער האט איר ליב, עספעשלי אז מען מאכט נאך די ברכות מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה רינה דיצה וחדוה אהבה ושלום ורעות. און אזוי קלעבן זיי איינער צום אנדערן. יעצט וויל איך דיר עפעס מסביר זיין. ווען איינער ווערט פערציג יאר אלט, יא? און דאס ווייב האט שוין, לאמיר זאגן, א גאנצן קאפ מיט ווייסע האר, ס'איז שוין נישט אינטערעסאנט צו קוקן דערויף, איז לאזט ער זי איבער? עס איז דא איינער פאלאק איז געגאנגען טשיטן, צו נאך אפאר, צו חזקל טייטלבוים דער רב גייט טשיטן, צו רב בריעף גייט טשיטן, אבער נארמאל, טוט מען דאס נישט נארמאל דער איז ען אינסייד לאוו עספעשעלי נאכדעם ווען ס'געשעהט אז ער געבוירט נאך קינדער זאגט רש י אויפן פסוק והיו לבשר אחד זאגט רש י על ידי ולדות נעשה בשרם אחד ס'איז א געוואלדיגע דער איז א קאנעקשאן א ווערי קלאוס קאנעקשאן

בה, אין די נשמה וואס זי האט, ווי דער אור החיים הקדוש איז מסביר, רבי חנינא בן תרדיון צו רבי עקיבא, איז א סרטן ליבשאפט, חן וואס דער אייבערשטער געבט אריין, און אפילו ווען זי ווערט אן אלטע באביטשקע, טוט מען אויך פאר איר, און ווען די פרוי ווערט אלט און קראנק און זי זיצט אין א נורסינג האום, לויפט מען אויכעט ארום איר און מען טאנצט און מען טוט אלעס וואס מען קען, און טאמער ס'איז אזוי ווי דו זאגסט אז שערסטו שעיוו הער העד, דעטס אגלי, דעט מינס דו האסט נאכנישט טועם געווען דעם טעם.

די וועי יו טאלקינג וויל איך דיר זאגן, איי דאנט טינק יו העוו א לאוו מערידזש, איי טינק יו העוו א סעקס מערידזש, ענד איי דזשאסט האופ איט לעסטס לאנג ענאוו ביז ס'וועט דיר נישט נמאס ווערן חלילה, ענד דאנט טיעטש אס, אונז טריי מיר צו זיין ערליך, אונז זעמיר געשטאנען אונטער א חופה, מ'האמיר געהערט, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. און דאס האלט אונז צוזאמען, נישט דאס ביסל סעקס, ביקאוז אקארדינג טו יו ווען דו האסט סעקס מיטן ווייב ביינאכט און דו ברויכסט עס שוין נישט קענסטו דאך שוין גיין צו א צווייטע. נא נא נא ליפא יו אר ראנג, יו אר טיטשינג פיפל הו אר וועי וועי וועי עהעד אוו יו און וואס האבן זיך געשלאגן פאר קדושה מיט טהרה און זיי האבן נישט געוואלט זינדיגן דעי העד אינאף אפערטוניטיס און יו אר טרייאינג טו טיטש דעם. דעט דעיר אוון ווייף איז אגלי, ס'ווענט זיך צו זי האט די האר צו נישט. Whoa וואט א דזשאוק. סאו מרדכי בן דוד האט אונז מתיר געווען מיט אן אשת איש, שלמה קארלבאך האט אונז מתיר געווען אן אשת איש, און יעצט קומט אן א נייער תנא קמא וואס ער הייסט ליפא שמעלצער, וואס איז א פראדוקט פון סקווער וואס מ'האט אים פון דארטן משלח געווען, פאר וואטעווער ריזען איט שוד בי, און ער וועט אונז יעצט לערנען אז מ'דארף זיך. שוין נישט אפשערן די האר אויך נישט, און באלד וועט זיך אויפשטעלן אן אנדערע זינגער און ער וועט זאגן אז מען מעג וואוינען מיט אן אשת איש, נישט נאר מען מעג נאר מען דארף גאר חלילה, ניין איינס קען מען דאס נישט צולאזן איז אז די רבנים זענען נישט דא צו זאגן זייער ווארט, אז זיי ווילן אים אמאל האבן אויף זייער שמחה, איך האב זאגן, איך האב נישט קיין מורא, איך בין עניוועי שוין אין חרם איך קען שוין זאגן וואס איך וויל, ווייסט ליפא איך האלט ווען די רבנים זאלן דיך לייגן אין חרם וואלסטו געהאט א גרעסערע השפעה, נאר זיי האבן נישט קיין שכל. צו דעם. זיי כאפן נישט אז זיי האבן אויפגעבויעט דעם גאנצן מאוומענט מיינעם מיטן אויסהערן איבער די גאנצע וועלט האבן זיי אויפגעבויעט מיטן חרם. און יעדער האט געוואלט וויסן וואס האט ער געטון אז ס'זאל זיין א חרם. ער זאגט ער האט א האטליין. נו לאמיר הערן וואס ער זאגט. זיי זענען ארויף אויפן האטליין זיי זענען שוין מער נישט אראפ ולא יסף לדעתה עוד. ס'איז א מחלוקת צו ער האט שוין מער קיינמאל נישט געוואוינט מיט איר יהודה מיט תמר צו ער האט נישט אויפגעהערט. עניוועי. כ'האב עס געמוזט טון פשוט. ווייל איך האלט אז דו ברענגסט אראפ כלל ישראל און איך וויל דיך בעטן מיט שיינעם טשעפע נישט מיטן אייבערשטן און מיט קדושת ישראל און מיט טהרת ישראל ווייל דו וועסט דיך זייער פארזינדיגן פארן אייבערשטן און עט די ענד אוו די דעי וועסטו נישט קענען ארויסקריכן דערפון און זיין אזוי פארפלאנטערט דעט יור נעווער גאנא קליימב אוט אוו דיס. ברענג נישט קיין רש"י'ס, איך קען דיר ברענגען אסאך אנדערע רש"י'ס אויכעט, אונז קען מיר אסאך רש"י'ס, און די גמרא זאגט ס'איז דא זאכן וואס מ'טאר נישט מגלה זיין פאר אן עם הארץ, און דארפסט נישט יענעם אנרייצן, קען זיין ער האט ליב זיין ווייב מיט נעטשרעל ביוטי. און אז ער וויל דווקא אז זי זאל זיך לאזן וואקסן די האר, לאז ער עס אליינס טוהן, נישט אז ער האט געהאט א היתר, ליפא, ר' ליפא האט אזוי געזאגט, ס'איז געווען דער ר' ליפא מרגליות, ער איז געקומען אמאל צום רעבען, דער רבי האט אים געקענט נאך פון דערהיים, אנגעהויבן צו רעדן ליטוויש, האט אים דער רבי געזאגט נאך איין ווארט אז דו זאגסט אויף ליטוויש גיי איך דיך רופן ר' לופא, הא הא הא, דאס איז דער וואס האט געלאזט דעם חזיר יהודה קאוקא, ר' לופא האט דער רבי געזאגט כ'וועל דיך רופן, ליפא. חזור בך, קער דיך צוריק ווייל דער איז סטיל טיים און פאר דער אייבישטער וועט דיך שטראפן, ווייל לעצטנס זעה איך אז ס'איז א גבה דיליה ביזנעס, סיי ביי די פליישן זעה איך עס, און סיי ביי די חזירים, און סטאפ די נאנסענס יעצט, אים האט דאך סקווער מגדל געווען, זיי פילן נישט אז מ'דארף ארויסגעבן א בריוו אז ער איז. ער איז אראפ פונעם וועג? ניין, דאס פעלט נישט אויס. ס'איז נאר וויכטיג ארויסצוגעבן בריוון אז מ'זאל נישט קויפן ארום דא אין ראקלענד קאונטי ווייל סקווערע קהילה, די רבי, די, זיי ברענגן נאך אריין דעם רעבן זכרונו לברכה, ער האט געוואלט אוועקלויפן פון איבעראל. ער איז געקומען דא ווייל קיינער האט אים נישט געוואלט פארקויפן לאנד און ס'איז געווען א איד וואס האט געאונט דא לאנד און ער האט עס אים גע'עסקנט צו באקומען. ער האט זיך געשעמט אז ער איז געווארן א מצורע אאוט אוו טאון, האט זיך געשעמט דערמיט, האט ער אנגעהויבן איך וויל נישט לעבן זאלן וואוינען מענטשן גוים, ס'איז פול אוו בעלאוני, ס'איז סקווערער בעלאוני געווען די גאנצע זאך, ער האט נישט געטראפן א בעסער פלאץ, יעצט וועט מען שטערן אלע שילן, פארוואס? ווייל סקווער, ער האט שוין, די טאטע האט אזוי געהאלטן. זאג, וואס האט דער זיידע געהאלטן? און ס'איז געווען דעמאלטס אמאל ביי לאנדערסמאן, הרב אהרן האט געזאגט ביי לאנדערסמאן, דער טאטע זאגט ס'א פסול'ער גט! פרעגט אים הרב לאנדערסמאן, און וואס זאגט די מאמע? וואס איז וויכטיג וואס דער טאטע זאגט, לאמיר הערן וואס די מאמע זאגט. לצים, דער טאטע זאגט, דער טאטע האט געהאלטן, און וואס האט דער זיידע געהאלטן? עניוועי, נאכדעם, די בלאגס ברענגען אים צו דעם ליפא'ן. און למעשה די קאמענטס וואס ווערט דארט אריין געשטעלט אין די בלאג איז זייער מיאוס און זייער ביטער, ס'פוגע'ט אין יעדע הלכה פון טהרת המשפחה און פון טהרת ישראל און פון די אלע זאכן וואס אידן האבן אייביג מקובל קודם אין די תורה און מקובל דור מפי דור, איט טעיקס אףף. עוורי ביט אוו חן פון כלל ישראל. אז א מענטש ווי ליפא גייט זיך מישן אין אזאלעכע זאכן. ס'איז אנבעליוועבל. און די אלע חזירים און די חזירייען האבן יעצט פרנסה. בעטס סקווער הייבטס אן צו לערנען פונעם אייבערשטן און נישט פון טשערנאבל און נישט פון וואס דער טאטע האט געהאלטן און דער זיידע האט געהאלטן, הייבטס אן צו רעדן וואס דער אייבערשטער האלט. עטס זענטס אין בענקראפסי. טאטעל טאטעל טאטעל בענקראפסי. וויל איך דיר זאגן וואס מיין זיידע האט געהאלטן, איך האב געהאט א זיידן ער האט געהייסן דער מהר"ם אש, ר' מאיר אש, געווען א תלמיד און א תלמיד חבר פונעם הייליגן חתם סופר, אמאל האט דער הייליגער חתם סופר געזאגט א דרשה אז ווען א פרוי שערט זיך נישט אפ די האר און זי האט ביי האר איז עס א ספק, אירע קינדער זענען א ספק נדות דאורייתא. האט מיין זיידע זיך צופייערט אין א פלאם פייער קודש קדשים, פרום אים צו שרייען נישט ספק ודאי נדות דאורייתא, איי וועסט פרעגן ס'דא מענטשן וואס זיי גייען ווי מען זאגט נישט אפגעשוירן, איך דארף אויך ענטפערן אויף דעם, ס'איז געווען אמאל א איד, נישט געמאכט קיין פרנסה, געקומען אויף דייטשלאנד, געקומען שנארן געלט, דייטשלאנד איז געווען א עיר ואם בישראל. האט אים געטראפן דארטן איינע פון די דייטשע רבנים פון די גרויסע, איך ווייס נישט פונקטליך ביי וועם, פארציילט עס צו ביים פני יהושע צו ביי וועם, און ער האט אים געפרעגט וואס דארפט איר ארום גיין אויף געלט, זוכט א פאך, זאגט ער רבי איך בין א שוחט נאר איך בין א קליין דערפל ממילא מאכט זיך מיר נישט אזוי איך זאל האבן גענוג פרנסה, זאגט ער לאמיך אייך פארהערן איך וויל זען צו איר קענט, איך וויל זען וויאזוי איר שטעלט א חלף וויאזוי איר שעכט ווייל אונז זוכן מיר גראדע יעצט א שוחט, נו ער פארהערט אים ער זעט ער איז אן אומן, איינס אין די וועלט. זאגט ער אים, איך ווייס כ'על אייך זאגן, איך נעם אייך צו דא צו זיין א שוחט, דא וועט איר קריגן א גוטע וועידזש, דא וועט מען אייך העלפן חתונה מאכן די קינדער, אזוי ווי אין די גרויסע שטעט מ'האט געטון פאר די שוחטים אלעס. ווי האט דער סיגעטער געזאגט פארן באטערער, פארן היינטיגן, פאר אהרן באטערער, זאגט ער אים, דו טיפש דו, הע, ווען נישט די טשעק פון מיל מארט וואלט דיין טאטע דיך נישט געקענט חתונה מאכן. עניוועי גיי בעט דיך איבער. סא בקיצור, און ס'איז דורך געגאנגען א האלב יאר און דער א פיינער אונגערישער איד האט אנגעהויבן צו זעהן דא איז דייטשלאנד, ער האט זיך אנגעהויבן צוצושטיצן דאס בערדל אביסל, און ביים צוצושטיצן דאס בערדל איז געגאנגען דער גרויסער רב, איך ווייס נישט ביי וועם ס'איז געווען, ער האט אויסגעקלאפט מוריי ורבותי דעם שוחט'ס שחיטה איז נבילה טריפה, און ער האט אים ארויסגעווארפן פון די שטאט. פרעגט דער עולם רבי פארוואס איז עס נבילה טריפה, מ'האט אים געהאט מיט עפעס, זאגט ער ניין, ער האט זיך געשטיצט דאס בערדל, פרעגט ער דער שוחט רבי דא גייט דאך יעדער אן א בארד אינגאנצן, בקושי האט איינער אפילו א געשטיצט בערדל, כלומר וויל ער זאגן אונזער מסורת איז אזוי און ענקער מסורת איז אנדערש, איז אז דו ביסט געפאלן פון דיין מסורת איז א סימן אז דו ביסט נחמץ געווארן מכל וכל. ס'הייבט זיך שוין אן ארויסצושפראצן. יעצט מען דערציילט אז נאך די קריג איז געקומען א גאליציאנער איד איז געקומען צו זיין א שוחט אין לונדון און ר' חזקל אבראמסקי איז געווען דעמאלטס ביי די בית דין פון לונדון האט ער געזאגט פאר דעם איד איך קען דיר נישט געבן קיין פאסטן אלס שוחט ווייל דו גייסט אן א בארד זאגט אים ס'הייסט איך קוק דיך דא דא אסאך שוחטים וואס יעדער גייט אן א בארד זאגט ער זיי קומען פון אזאלעכע שטיבער ווי מען האט זיך געשוירן די בערד, אבער דו קומסט דאך פון א שטוב וואס מען האט געהאט א בארד, נאר דו האסט דיר אפגעשוירן ביסטו נחמץ געווארן, און איך ברויך נישט אזאלעכע שוחטים. סאו זעהסטו פון דעם אז די אלע מנהגים האט צו טון מיט מסורת פון וואו מען קומט. די זעלבע דא אויך. ליפא פון וואו דו קומסט, פון וואו סקווער קומט, פון וואו אלע חסידישע מקומות קומען, האט מען זיך אפגעשוירן. און אפילו ווען ס'איז געווען פלעצער פון די ד' ארצות וואס מ'האט זיך נישט אפגעשוירן איז געווען ווייל ס'איז געווען פיקוח נפש סכנות נפשות די קאמוניסטן האבן גערוידעפט יעדן שומר תורה ומצוות אבער למעשה קומט מען פון אזא מין בעקגראונד און אז דו גייסט דאס מבטל זיין ביסטו נחמץ מכל וכל עסט נאך אונטערברענגען כלל ישראל און אונז גיימיר עס נישט צולאזן. גיימער זיך שלאגן, גיימער מסביר זיין פארן עולם אז אתה שקר ושמך שקר מיט אלעס וואס דו טוסט איז שקר מיט ליגנט מיט אריינגעמישט שחץ מיט מניוולות מיט אלעם. ליפא איך ווייס ס'איז דא שמעלצערס וואס זענען אייניקל פון חתם סופר, געב א קוק צו דו ביסט נישט קיין אייניקל פון חתם סופר, עסטו נאך קריגן א דאפלטן פארשאן אין גיהנום פאר טוהן אזא זאך, עסט נאך זיין אויבן אן עסטו זיצן אין גיהנום. עניוועי, יעצט העמער גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב פאריגע וואך גערעדט, צו פאר צוויי וואכן, וועגן דעם, איך האב א פלאץ, א זומער פלאץ, און ס'איז דארטן געווארן אביסל פרייליך. ס'איז געווען איינער וואס האט אנגעצינדן פעיפער כדי ס'זאל גיין א רויעך. כ'האב מסביר געווען איך גלייך עס נישט, האט ער עס דווקא געטון ערב שבת. און זיי סו'ען מיך ארויס פון דארט. ס'איז נישט קיין חילוק ווער ס'האט עס געטון און ווער ס'טוט עס נישט. דעמאלטס האט מען מיר געשיקט א מעסעדזש אז איינער וואס ס'טוט עס איז קראוס ווייל יחיאל בראנער איז זיינס א פעטער. איז ער געקומען האט עס קאטעגאריש געלייקענט, ער האט געזאגט ס'איז נישט אמת, איך האב עס קיינמאל נישט געזאגט פאר קיינעם, איך האב הנאה אז דו שלאגסט דיך מיט מיין פעטער ווייל ער פארשעמט די גאנצע משפחה. שוין, זאגט ער אזוי ווייסט מיינט אויך גארנישט, איינמאל זאגט מען אזוי איינמאל זעט מען אז יענער איז שטערקער זאגט מען אנדערש, ס'איז נישט קיין חילוק. למעשה האב איך ענק פארציילט אז ס'איז געווען איינער ער הייסט. יואל טייטלבוים, דאס איז די ספרדישע יואל טייטלבוים, ער הייסט נישט טייטלבוים וועגן סאטמאר רעבן, ער הייסט טייטלבוים ווייל זיי זענען פון ארגענטינע, פון די ספרדים, עניוועי, איז יואל טייטלבוים די ספרדישער, איז איז א, איך האב גערופן א ראולי פאולי, זאגט מיר איינער די ביסט משוגע די רופסט אים א ראולי פאולי, די ווייסט ער איז א פעדאפייל, זאג איך אים יעצט פארשטיי איך פארוואס צוויי יאר צוריק האט ער מיך געפרעגט פארוואס איך קום דא, איך בין שוין געווען דארטן צען יאר פריער, און נאך האט ער מיך געפרעגט צו איך מוז קומען דא דאווענען, ער וויל נישט איך זאל קומען דאווענען, און ער האט אויך געזאגט. פאר אן אנדערן א בחור וואס ער איז געווען מאלעסטעד טאקע אין קליימער האט ער געזאגט קום נישט דא דאווענען, קיצור ס'איז געווען א גאנצע כ'האב גערעדט דערפון א שערוריה, למעשה כ'האב ענק שוין געזאגט כ'האב א כלל אן איירן רול ווער ס'האט מיך פיינט איז א סימן ער איז א פעדאפייל, שוין געקומען צוויי מענטשן זיי האבן מיך אויפגעזוכט איינער איז א בחור זאגט ער אז דער יואל טייטלבוים ער איז אן איידעם ביי דעם ווידער אברהם ווידער דער ראש הקהל דארטן פון קרית יואל. זאגט ער זאלסט וויסן ער האט מיך מאלעסטעד היי טיים געשלעפט פון איין שול אין די צווייטע און אין בארא פארק און דא און דארט ער האט מיך געוואלט אנהייבן צו זאגן וואס ער האט געטון זאג איך דאס וויל איך נישט הערן ווייל איך דארף אויך זיין אן ערליכער איד באלד דארף איך זאגן יתגדל ויתקדש שמיה רבא איך דארף אויך זיין אן ערליכער איד. און ער זאגט איך דריי מיך ארום ללעג ולקלס, און דער יואל טייטלבוים האט מיך אין דר'ערד געלייגט. זאג איך אים הער אויס, איינער זאגט קען איך נישט גלייבן, ברענג מיר נאך אפאר, איך האב נישט קיין פראבלעם, וויפיל דו ווילסט וועל איך דיר ברענגען. ער ברענגט מיר אן אנדערן וואס ער זאגט ער פארקויפט עפעס מאשינען צו מאכן קאפי, און ער געט פאר בחורים אומזינסט די מאשינען, ער לאזט זיי מאכן קאמישענס מיט אלעם, און ער טאטשט זיי. זאגט מיר דער בחור ער האט מיך געטאטשט, זאג איך אים איך וויל עס זען בכתב, איך וויל עס האבן בכתב. למעשה איז א פראבלעם ווייל די בחורים זענען שוין. אדער פאסט סטעטשו אוו לימיטעישאן, אדער זענען זיי שוין אין די יארן פון קאנסענט, ער קען טענה'ן דער בחור האט מיט מיר געוואלט גיין, אבער איך האב זיי געזאגט געטס עס מיר אין רייטינג איך וויל עטץ זאלטס עס מאכן און נאוטערייזן, און איך וויל גיין יעצט צו די עי סי עס פרעגן, דא ביי אונז זענען דא אפאר הונדערט קינדער, יונגלעך און מיידלעך, צו אונז מעג מיר אים לאזן דא זיין אויף די פרעמיסעס, עס קען זיין אונז וועלן מיר אים ארויספירן, יעצט. ס'איז געווען, איך בין נישט דארט געווען א פ צוויי וואכן ווייל כ'וואלט געווען אין אריזאנע מאכן א מקווה, האט זיך אנגערופן מענדי ווידער, ער איז דער זון פון אברהם ווידער דער ראש הקהל, דאס איז א שוואגער מיט דעם יואל טייטלבוים, האט ער געזאגט מ'דארף זען ברבים מ'דארף זען דעם נחום'ען ארויס פון דא, כ'וויל דיר זאגן קודם דאס איז א העיט קריים, און איך האב יענעם געהייסן ער זאל עס מיר געבן אין א סערטיפייד לעטער, דאס איז א העיט קריים, כ'האב דיר מסביר געווען אונז וויל מיר נישט לעבן וויאזוי מ'האט געלעבט אין קרית יואל, אונז וויל מיר נישט ענקערע דרכים. און דו האסט קיין שום רעכט נישט צו זאגן פאר א מענטש איך וויל דיך נישט, איך וויל דיך ארויס, איך וויל דיך אריין, אז דער מענטש האט באצאלט דאס געלט איז ער פונקט אזוי דארט ווי דו, און ווי'ר נאט אינטערעסטעד אין די גארביטש פון קרית יואל. און נאך א זאך, דו האסט נאר געפילט ס'איז דא א יד החזקה און א יד הגדולה, דו האסט נאר געפילט די יד החזקה פון וואלדמאן, דו האסט נאכנישט געפילט די יד הגדולה פון נחום ראזענבערג, איים נאט גאנא לעט דיס גאו ביי, דו גייסט האבן יענעם סיריעס פראבלעם, דאס איז העיט קריים, דו פארשטייסט? מענדי, דו זאלסט דיר האלטן דעם. פיסק פארשטאפט. דו זאלסט נישט ארום גיין העצן ווייל דאס איז העיט קריים. און נאך א זאך, זאל זעהן אויסצוסטרעיטן דעם טייטלבוים היינט כהיום יום האט ער נאך צוטוהן מיט בחורים? און א בחור זאגט מיר ער האט מאשינען, ער געט זיי, ער געט זיי דיסקאונטס, ער געט זיי קאפי, ער לאזט זיי מאכן אפאר טאלער, ער איז א סעקס פריק, ער טאטשט נאך היינט בחורים היינט! אזוי זאגט ער, צו ס'איז אמת צו נישט? קודם האב איך צוויי בריוון וואס איך וויל יעצט מען זאל עס נאוטערייזן, און איך וויל גיין צו די עי סי עס, פרעג וואס קען מען טון מיט אזא חזר? און איך האב אן איירן רול, ווער ס'האט מיך פיינט, ווער ס'רודפ'ט מיך איז נאר פאר איין זאך, ער וויל נישט זיין שייגעץ שטיק זאל ארויסקומען. און גראדע ס'איז דארט דא א אינגערמאן וואס ער נעמט אריין יעדן שבת בחורים, און. ער געט זיי אריין אביסל חינוך, ער לאזט זיי זאלן זיך אביסל אויסטשוכען, איז דער יואל טייטלבוים הספרדי האט נישט געוואלט איך זאל דארט זיין, ער קומט מיך פרעגן פאר צוויי וואס דארפסטו דא קומען פאריאר בין איך א גאנצע זומער נישט געקומען ווייל מיר האבן געווען ביזי מיט מקווה'ס, פרעגט ער מיך העי פארוואס ביסטו פאריאר נישט געקומען און די יאר קומסטו יא, גיי ווייטער, דו הערסט א חוצפה, ווייסט פארוואס? ווייל איינער פון די בחורים וואס ס'שטייען איין אין שכינות ביי דעם וואס ער נעמט אריין צובראכענע בחורים אויף שבת, ער איז איינער פון די בחורים וואס ער איז א וויקטים פון דעם חזיר, און ער זאגט ער איז אזוי מיאוס מאלעסטעד געווארן, אנדערע אויפן ספרדישן נוסח, דאס שמוציגסטע פונעם שמוציגסטן. סאו כ'וויל דיר עפעס זאגן, דו האסט געזאגט מ'דארף מיך זען פטור ווערן, איך נעם ארויס מיין געווער און דו נעם ארויס דיין געווער, און אונז זעמער אין מלחמה. איך זאג דיר אפן, איך גיי נישט אין בעק אוו יור ריקן, ווי אר עט וואר, איך וויל זעהן דיין שוואגער יואל טייטלבוים הספרדי אוט אוו די באנגעלאו קאלעני ווייל ער איז א פידאופייל, און וועגן דעם איז געקומען אויכעט דער פרידמאן, ר' יצחק פריד'ס אייניקל, זיי האבן געוואלט אז ס'זאל דאווענען דארטן פארן עמוד דעמאלטס דער גרויסער באקאנטער חזר, דער באקאנטער חזר דער. ער איז א בדחן אויך, חזר. שטייסט? יעדער וויל מיטן חזר האלטן, נא נא נא נא. אונז נעמען ארויס די געווער. היים, ווען מען הערט אויס דעם האטליין, איך גיי סערטיפייען די בריוון, און איך גיי פרעגן די ACS, כאטשיג מ'קען אים נישט אפשר ליגעל טוהן ווייל ער קען זיך ארויסדרייען פונעם סיסטעם, ווייל. זענען שוין פעסט סטעטשוט אוו לימיטעישן און אויכעט די וואס ער טשעפעט יעצט זענען שוין פעסט סעווענטין, וויל איך וויסן צו אונז האמער א וועג עים צו סטאפן צו זיין אין דעי קאלעני, דעטס אלל, איטס ווערי סימפעל. טייטלבוים, נעקסט טיים מוזטו אנהייבן מיט דיין מאמע נישט מיט מיר, איך האב מיט דיר גארנישט, איך קען דיך נישט, דו האסט מיך נישט פרעגן פארוואס איך קום יעדן שבת, צו פארוואס איך, פאר צוויי בין איך נישט געקומען, פאראיאר יא, פאר דריי יאר נישט, איך האב עפעס מיט דיר? איך ווייס בכלל נישט ווי קומסטו בכלל צו רעדן צו מיר. איך האב מיט דיר גארנישט, איך קען דיך נישט, דו ביסט נישט מיין עידזש, איך בין נישט אין די קאפי ביזנעס, און איך בין נישט אין די ביזנעס צו כאפן בחורים און מאלעסטן זיי, איך בין אין א דיפרענט ביזנעס, איך טריי זיי צו פראטעקטן פון אזאלכע חזירים ווי דו. סאו איך וויל דיר עפעס זאגן, אונז זעמער עט וואר, די מלחמה האט זיך יעצט אנגעהויבן, איי עם גאנא טריי טו געט יו אוט ליגעל פראם דער, צו דו האסט געקויפט א פלאץ צו נישט דאזענט אינטערעסט מי, ס'איז דא דארט קינדער, זאלן די עי סי עס דיר קומען נאכלויפן, און זען ווי קאמפארטעבל וועסט דיך פיהלן. פרעגט ער מיך פארוואס בין איך נישט געקומען פאראיאר קיין שום שבת און די יאר בין איך יא געקומען, האסט נישט געוואלט איך זאל קומען ווייל דער בחור וואס האט מיך אויפגעזוכט ער שטייט איין לעבן אונזער פלאץ, איז אנבעליוועבל ער שטייט איין לעבן אונזער פלאץ און ער זאגט קלאר און ער שרייט קלאר אז זאלסט דו וויסן ער האט מיך מאלעסטעט און איים ווילינג טו וואוטש פאר איט, זאגט ער איך האב אים געוואלט מוחל זיין, איך האב געקלערט ס'איז שוין דורך א לאנגע צייט אפשר האט ער תשובה געטון. זאגט ער אבער מיינע חברים די אלע מאלעסטעד קינדער רעדן דאך צווישן זיך, זאגט ער זיי זאגן מיר הי מאלעסטעד מי דזשאסט ריסענטלי מיט א קאפי מאשין, אויך האב איך באקומען א טעלעפאון קאל פון טאש אבער איך ווייס נישט צו דאס איז אמת איך קען נישט נעמען קיין האנדערט פערסענט ריספאנסעביליטי איך נעם פערצן אהאלב דיסקלעימער ס'איז דא א פלאץ ס'הייסט טאש ער איז א טאשער חסיד און ער פארט צום טאשער רב ער פלעגט שטיין אונטערן רב יעצט אזוי ווי איך האב געשריגן מ'מוז ארויסווארפן מושי ראטמאן און די אלע חזירים ער איז פון מושי'ס גענג איז בקיצור האט מיך אפגעקאלט איינער, טאהש נעמט זייער ערנסט דיינע רייד, און טאהש הערט דיך יעדער אויס, כ'האב נישט געוואוסט מ'הערט מיך אויס, יעדער הערט דיך אויס, עד כדי כך איינער פון די גאר חשובע פון חשובע האט געפרעגט איינעם, זאג מיר נחום'ס האטליין ער רעדט זייער צו די זאך, זאגט ער יעצט, ער רעדט דאך צו די זאך צען יאר, כ'האב דאך גערעדט אין טאהש אויכעט, געדענקטס נישט, איך פלעג רעדן די רבי איז דארט געזעסן ביי מלוה מלכה שבת שירה, צו איי סאו, עניוועי זיי האלטן ביים ארויסווארפן משה'ן. זאל מען ארויסווארפן און פאר אים פאר דעם חזר יואל טייטלבוים וואס מ'רעדט דא, האבן זיי געזאגט ער קען קומען אויף טאהש באט ער קען מער נישט שטיין אונטערן רעבן ער האט דארט א מקום קבוע פארוואס ווייל ער איז א חזר ער איז א פעדאפייל מען נעמט דאך די אלע אינפארמעישאנס קומען היינט ארויס נישט נאר פון מיר זעהסט דאך זיי האבן עס געוויסט פאר איך האב עס געוויסט סאו רבותי איך וויל ענק זאגן די געים איז אווער. עס וועט נאך נעמען אביסל צייט, אזוי ווי א שלאנג וואס מען האקט אים אפ דעם קאפ און ער ווארפט זיך נאך. באט די געים איז אווער, טראסט מי דעט די געים איז אווער. יעצט טייטלבוים, און איך זאג עס פאר דיין שוואגער מענדי אויכעט, ווי ס'איז מענדי ווידער, איך זאג עס דיר, אונז זעמער אין מלחמה, די מלחמה האט זיך אנגעהויבן, איטס גאנע בי א ווערי סיריעס וואן, ענד דאונט אנדערעסטימעיט מיין יד הגדולה, די ערשטע יד החזקה, עטס האטס געפילט פון דעם וואלדמאן, יאסעלע וואלדמאן האט ענק געגעבן א יד החזקה. באט עטס האטס קיינמאל נאך נישט געפיהלט א יד הגדולה. פארשטייסט? סאו אונז זעמיר יעצט אין מלחמה, איך וועל דיך טרייען ביי לא ארויסצוווארפן פון דעם שטעטל, פון דעם קאנטרי, ווייל ס'איז דארטן דא קינדער, און איך קען ברענגען וויטנעסעס, ס'הייסט די ברעידי לאו, מ'קען דיך נישט איינזעצן פאר דעם, אבער ס'גענוג אז זיי זאלן דיר זאגן דו טארסט דארטן דיך נישט דרייען, ענד דעטס איט. און די מלחמה האט זיך אנגעהויבן. יעצט אברהם ווידער, ביי מיר ביסטו ראש הקהל אין סאטמער, איך האב מיט דיר גארנישט, איך האב נישט איינגעלייגט מיט סאטמער גארנישט. און אפילו ווען דו האסט געמיינט ביסט ראש הקהל, האט עטס ענק אויסגעלערנט די יד החזקה פון יאסעלע וואלדמאן האט געמאכט אז רבי אהרן האט כמעט אזויפיל שול נישט ווי אריינצוגיין אין קרית יואל וויפיל נחום ראזענבערג. סא זיצט איינגעלייגט און די מלחמה איז ביגאן. שקויעך. און איך וויל אויך זאגן פאר די אלע ישיבות וואס זיי נעמען אריין אזאלכע קאפי מאשינס, אויב ס'האט עפעס צו טון מיט דעם יואל טייטלבוים הספרדי, זאלט איר וויסן אז ער איז מסוכן פאר בחורים, לאזטס אים נישט אריין, ס'קענטס נעמען פון די קאמפעני אבער ער טאר נישט דארט זיין, און לאזטס נישט אז בחורים זאלן עס הענדלען, ווייל ביסייד אויף וואס ער געט אביסל קאמישן, איז אלסא סעקס אינוואלווד. אזוי האט מיר געזאגט די בחורים, איך האב געזאגט איך האב אים געוואלט מוחל זיין אבער חברים זאגן מיר אז ער טוט נאך היינט גראופן און נאכלויפן נאך בחורים, סאו איי קען אנלי ווארן יו. יעצט האב איך געוואלט רעדן, איך רעד דערפון צום סוף, ווייל די וואס האבן שוין אפגעמאכט די מיינד, אלו שפרשו לחיים ואלו פרשו למיתה, די וואס זיי פארן אויף אומאן אויף ראש השנה זאלן וויסן, און איך וויל אנזאגן די ווייבער אויכעט, יור האזבענד איז גאוינג דער פאר סעקס. דארט קען ער האבן א רוסיש מיידל פון צוועלף און פופצן יאר א גאנצע נאכט פאר צען דאלער. א גרויסער עולם קען נישט זאגן קיין פראצענט באט א ביג ביג רובא דמינכר פארן פאר אדער א חוויה אדער פאר סעקס אדער פורק עול זיין. ער וויל נישט זיצן אין ירושלים און הערן איעדע נאכאמאל א געקרעכץ א געקרעכץ. זאגט ער איך פאר אויף אומאן דארט קען איך טון וואס איך וויל איך דארף אפילו נישט זיין אין שול. כ'האב אמאל געטראפן א בחור אין ירושלים, פרעג איך אים ווי לערנסטו? איך קען אים דא פון אמעריקע האב איך אים געקענט, זאגט ער ער לערנט אין מיר, זאג איך אים ביי די וועי איך זוך טאקע מירער ישיבה ווייל איך האב עפעס א מעסעדזש פאר איינעם, זאגט ער כ'על דיר זאגן דעם אמת איך בין שוין דא פיר חדשים ביז צו די ישיבה בין נאכנישט אנגעקומען, כ'ווייס נאכנישט פונקטליך ווי ס'איז, ס'דא מענטשן וואס זיי פארן דארטן זיי ווייסן נישט ווי זיי האבן געדאווענט ס'דא זיבעציק מניינים איבעראל צו צולאפן און צו צושאסן. כ'האב דעמאלטס געבעטן דעם מיכל דארפמאן, ער האט געמאכט א שיעור ס'זאלן קומען טויזענטער מענטשן, זאג איך אים, טויזענטער מענטשן גייען דיך אונטערברענגען, ברויכסט האבן אפאר טויזענט, צוויי דריי פיר טויזענט היימישע מענטשן וואס זיי האלטן ביי שומר תורה ומצוות, קומען אידן וואס זיי געבן אויס מיליאנען מען זאל געבן צו עסן, מען זאל זיך אפילו נישט דארפן מיטברענגען א סענדוויטש, ס'זאל זיין צו פרעסן פון אלעם גוטן, מען ברענגט שחיטה, מען פארט אויף פאלטאווע, מען שעכט קראנקע בהמות, און ס'איז נישט כשר, ס'איז נישט צוגעשטעלט אזוי ווי א נארמאלע בית השחיטה. נאר מען ברענגט אראפ א גוטן בעל מכשיר, מייזל, נישט וואס ער איז גוט, נאר ער איז געווען אמאל ביי די עדה, הייסט ער וועט שוין בלייבן גוט ביז משיח קומט, גארנישט איז נישט צוגעשטעלט כשר, צוגעשטעלט נאר אויף אזוינפיל ס'זאל זיין דער פרעס מיט די גשמיות, און דעטס וואט הי'ז גאוינג פאר, און איך וויל עס נישט איבער חזר'ן נאכאמאל, יעדעס יאר חזר איך עס איבער נאר אויפן שפיץ גאפל, כ'האב שוין גערעדט דאס יאר דערפון, אסאך קומען נאר אן ביז קיעוו, אסאך קומען אן נאר ביז דייטשלאנד, איטס אנבעליוועבל. אויב דו קענסט זאלסטו נישט לאזן דיין מאן צו פארן, און אז דו וויסט ער וויל דווקא פארן, פאר מיט דו מיטן איד און גיי זע וואס ער טוט, אויך אזוי קען כמעט נישט נאכגיין באט איטס אקעי. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא יענקל דאסקאל האט פארלוירן צו זיין פרעזידענט פון די ספרדישע שול, ער איז געווען יארן פרעזידענט אפשר צוואַנציק יאר, ער האט פארלוירן, יענקי עס קומט א צייט ווען דיין מזל וועט אויך גיין אראפ, און דעמאלטס, היינט איז שוין גובר די לייט, דער אייבערשטער וועט איינמאנען אלע דיינע שייגעץ שטיק וואס דו האסט געטון, דו האסט איינגעזעצט. בחורים האסט איינגעזעצט אינגע לייט האסט איינגעזעצט דער דעם אינגערמאן וואס ער גייט ארום פראטעסטירן אז אונז האבן נישט ארויסגעווארפן דעם אייבערשטן די פאליס האט אים געטשאוקט און ער סוט יעצט די פאליס און די פאליס שרייט יעצט אז די קאמיוניטי האט פארלאנגט יענקי דאסקאל יענקי ס'איז געקומען דיין ענדע אויכעט וואטש ענד סי ווי דו וועסט ווערן אינגאנצן אפגעווישט פון די מעפ וואטש ענד סי נישט מען וועט דיך הרג'נען דער אייבערשטער וועט דיך אפווישן. בקיצור ער געגאנגען שנעלער געטוישט אלע שלעסער און ער געהאט די שליסל, געקומען די פאליס און זיי האבן אים געזאגט אויב דו עפענסט נישט אלע שלעסער גייסטו אין דזשעיל, יענקי דאס איז דאך די סיקסטי סיקס דאס איז דאך דיין חברה, האסט דאך איינגעזעצט מענטשן האסט דאך זיי געגעבן דאג מיט, נאר וואס דיין ענדע איז אויך געקומען, דו מיט דיין שייגעץ חבר פייוויש זענטס געפארן ברענגען שיקסעס אויף אמעריקע זאגן אז מען גייט צו לערנען נורסינג, ביסט געגאנגען פרעגן דארטן די אלע מיידלעך אין בארדיטשוב זאג נחום האט דיך אמאל געטאטשט נחום האט דיך זיי אלע געשריגן אויף נחום האט געטאטשט נחום איז א צדיק ער האט אונז געוואטשט ער האט אונז געלערנט מוסר געטאטשט האט ער אונז א מיידל קאלט מיך אפ יענקי האט מיך נישט אליין געפרעגט ער האט געהייסן זיין טאכטער זאל מיך פרעגן האט זי אים געעפנט א פיסק דיין טאכטער גייט מיך פרעגן צו נחום האט מיך געטאטשט, נחום האט מיך מציל געווען, וואס ער איז שפעטער געווארן פייוויש'נס נעפיו אבי מעוז, און דארט איז געווען נאך איינער איז געקומען דארט יהודה עפעס, זיי האבן געוואלט טאטשן די מיידל, זיי האבן געוואלט לעבן מיט אונז, האבן מיר זיי מציל געווען מיט מסירת נפש, איך האב זיי געטאטשט, פייוויש ווען איך דארף א מיידל דארף איך גיין אין בארדיטשוב זוכן ביי דיר, איך בין אוועק געגאנגען ערב תשעה באב פון דיר, ווייל איך האב געזען אז דו ביסט פול מיט זנות און מיט טריפות און מיט אלעם. האסט געוואלט האנדלען מיט טרייפס? כ'האב אלע טעיפס. האב איך געדארפט האבן א אידיש מיידל? כ'בין געווען אין בארדיטשוב ביינאכט תשעה באב ביינאכט, די טומאה איז אזוי גרויס געווען כ'בין ארויס אינמיטן די נאכט, יעדע פינף מינוט איז געקומען נאך שיקסעס מיט נאך שקצים און ס'איז געווען א גרויל און אן עקל. בייטאג האב איך שוין נישט די קאפ האט מיר שוין וויי געטון האב איך געבעטן דעם רב דעם ברייער לאמיך מיך אראפלייגן ביי דיר, און מוצאי יום טוב מוצאי תשעה באב בין איך אוועקגעפארן.

יור ענד איז ניער טו, וואטש ענד סי. די געים איז אווער, דו ביסט א מוסר, דו האסט איינגעזעצט און איינגעווייקט מענטשן, ס'איז דא איינער וואס האט זיך געעפנט א אויכעט אן ארגענעזעישן אזוי ווי שומרים. ס'הייסט שמירה. און דו האסט אים אויכעט איינגעזעצט, די פאליס האט אים נאכדעם מודה געווען, כ'ווייס נישט צו ער וויל מ'זאל זאגן זיין נאמען. אט דא איז די שייגעץ, די לאו לייף, יעדער מיינט ס'האט צו טון מיט א מיידל, און אפילו יא, יעדער גייט עס טון אויף אזא אופן, נעמען א בעלת תשובה, א מיידל וואס זי געבט זיך אויף, איר אלע תענוגים און זי קומט לערנען אין בארדיטשוב ווייל מען פארקויפט אז ס'איז דא א באשעפער א תורה און א כלל ישראל גייט מען כאפן די מיידלעך נאנאנאנאנאנאנאנאנאנאנא אונז האמער אביסל מער שכל פון דעם ברוך השם סא עניוועי איך זאג דיר נאכאמאל יענקל דאסקאל יור ענד איז קאמינג ווערי סאאן. וואטש ענד סי. יעצט צוריקקומען צום פריעריגן שמועס וועגן מנהגים, דער אמת איז דער סקווערער טוט א גרויסע עוולה מיט די אלע מנהגים וואס ער ברענגט אריין פון טשערנאבל מיט רשעות, אז די תלמידים קוקן אן די אלע טשערנאבלער מנהגים אויך פאר רשעות שוין היינט, ס'וואלט געדארפט זיין אן אמת'ער ערליכער סקווערער רבי צו א טשערנאבלער רבי וואס ער זאל ענק מסביר זיין אז אלע מנהגים וואס מ'האט זיך געפירט אפילו אין סקווער און אין טשערנאבל זענען יסודתם בהררי ק. אבער אנפארטשענעטלי האבן עס די דזשיאיטס אויסגענוצט אויפצובויען דעם רבי'ן א מלוכה, איז אזוי ווי מען לאכט פון די סקווערע און טשערנאבלער מנהגים לאכט מען שוין פון אלע מנהגים, און דאס איז א ביג שעים, דער רבי האט אראפגעברענגט כלל ישראל אנבעליוועבל, און יעצט האט ער נאך תלמידים וואס זיי לויפן ארום, תלמידים וואס זיי האבן זיך געשמדט כאילו, אזאלעכע ליפא'לעך, און זיי לויפן ארום און זיי מאכן חוזק פון אלע אידישע מנהגים. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז דא אין ארץ ישראל גאנצעטע סקולס וואס זיי לאזן נישט אריין די ספרד'ישע מיידלעך, און ס'טוט זיך אן איבערקערעניש אין ארץ ישראל. די זעלבע דא ביי אונז, מ'לאט נישט אריין מיידלעך, מ'לאט נישט אריין בחורים. אונז פייט מיר דא שטארק. כ'קען נישט געבן אלע סטרעטעדזשיס ווייל כ'וויל דאך נישט דער שונא זאל וויסן, אבער. ס'גייט קומען א צייט זייער בקרוב וואס ס'וועט זיין א ספעשל האטליין און ווען מען נעמט נישט אריין א בחור גייט ער האבן דעם האטליין צו רופן און די גאווערמענט גייט ענטפערן דעם טעלעפאן און זיי גייען פרעגן די ישיבה פארוואס מען נעמט נישט אריין. ממה נפשך, איז ער א שוואכער בחור געבן מיר דאך ענק אסאך מיליאנען פאר די שוואכע בחורים. איז די פראבלעם אז עטס טויגטס נישט געבן מיר דאך ענק סייקיאטריסט און סייקאלעדזשיסט. סאו וויי איז סאמבאדי אין די סטריט און די סוף גייט זיין מען צונעמען די פאנדינגס וואטש און סי. אזוי ווי מען האט זיך געמוזט בייגן ביי אסאך זאכן וועגן סעקשול אביוז און וועגן חינוך און וועגן סקולינג גייט דאס זיין. דאס איז א מעידזשער פייט וואס אונז שלאג מיר זיך א לאנגע צייט נאר יעדע זאך דויערט צייט ווייל מען דארף פינפוינטן ווער ס'איז באלעבאס און וועמען ס'שטערט. סאו למעשה דא גייט זיין לעבעדיג וואטש און סי ווייל אונז גיימיר צושפארן.

נע, ס'טוט זיך וועגן דעם. סאו אין ארץ ישראל איז דא א מיידל וואס האט געזען ווי אירע קינד- די אירע פרענדס ביי ריסעס זענען געגאנגען קויפן עפעס סנעקס און זיי האבן גערעדט איז זי שנעל אנטלאפן ווייל איר האט מען ארויסגעווארפן וואס איז נעבעך דאס מיידל שולדיג און נאכדעם איז דא נאך א מעשה וואס א טאטע האט זיך געשאסן אויף טויט. מען האט נישט אנגענומען זיין קינד וואס זאל ער טון די קינד קומט אהיים וויינען קען נישט צוקוקן די צער פון א קינד. וואס האט דאס קינד געטוהן? כ'קען נישט צוקוקן דעם צער. ווען איין קינד טוט שלעכט קען מען זאגן ס'איז געווען א שיקסע. אבער וועיט א מינוט, מ'נעמט דאך נישט אן אומצאליגע אומצאליגע קינדער. איך פאר יעצט אויף ארץ ישראל, איך האב זיי געזאגט איך גיי מיט זיי מאכן מיטינגס, דאס מוז דאך אויפהערן. עטס ווייסט וואסערע אן עפעקט דאס לאט אויף קינדער? איך האב א קאזין וואס זיין טאטע לויפט אריין געלט פאר וויזשניץ פיזשניץ, אשר נשבעתי באפי. פּי-פּי-פּי-פּי װישניץ מ'האָט דרײַ פֿון זײַנע קינדער אַרױסגעװאָרפֿן, האָט נישט געהאַט צו באַצאָלן שׂכר-לימוד, נאָך הײַנט װײנען זײ דערױף. עד כּדי כּך, מײַן קוזינע זאָגט פֿאַר מײַן קאָזין, דו דאַרפֿסט גײן פֿאַר טערעפּי, ביסט נאָך אַזױ אָנגעװײטיק, ער האָט שױן חתונה געמאַכט אײניקלעך. עטס װײסט װאָס דאָס הײסט, מע שיקט אַ קינד אַהײם און יעדער לאַכט פֿון אים. און אַזױ איז אַנדערע, װאָס רעדן זיך נישט אױס, מיט דאָס האַרץ, יו נאָו װאָט ען אימפּעקט דיס העז אָן ע טשײלד. מיידל האט מורא צו גיין אין מכולת, די מאמע האט איר געשיקט ווייל דארט זענען אירע פרענדס און זיי האט מען יא אנגענומען אין סקול. אזא מין רשעות! אזוי ווי איך האב אריינגעשטעלט מיין אייניקל אין פאבליק סקול האט מען גראד אנגענומען איבעראל, אזוי האלט איך אין ארץ ישראל דארפן זיי אויך טון, זיי דארפן זאגן פאר די אלע פרומע מוסדות, אונז ברויך מיר ענק נישט אונז וויל מיר האבן א ממי ממלכתי. דער איז נאטינג ראנג וויט דעט, אז מען ווארפט ארויס א קינד, ווי הייסט דו זאלסט זיך דרייען אין די גאס, אה איך פאר יעצט אויף ארץ ישראל וואטש און סי יעצט עטס הערן, וואו עט עטס הערן. ווי יענער האט געזאגט, ער האט אראפגעלייגט די גאן אויפן טיש און ער האט געזאגט, אדער שיסט דו מיך אדער שיס איך דיך. אוי, דא גייט זיין פרייליך. א רשעות וואס מען טוט מיט די געלטער וואס גאווערמענט געט און דא וואס טאטעס האבן געגעבן. ס'איז דא מענטשן וואס מ'האט זיי ארויסגעווארפן ווי די הינט פשוט זיי האבן ממש נישט געהאט צו צאלן. ס'איז געווען דער רויטער הונט, ער האט געהייסן בטלן רב, א הונט, און מאטעלע איז געווען דער שווארצער הונט. אי שחור אדום הוא אלא שלקה, די זעלבע צוויי חברה. מ'האט גענומען דא קינדער און ארויסגעטראסקעט פאר גארנישט. ווייל זיי האבן נישט געהאט צו באצאלן. און וויאזוי איז סאטמאר געוואקסן? קלויזנבורגער רב האט געהאט א תלמוד תורה פאר סאטמאר. וויאזוי האט סאטמאר אלעס איבערגענומען? זייער פשוט. ווער עס איז געקומען זיך שטעלן האט רבי יודל אים איינגעשריבן. יא געלט נישט געלט ס'האט אים נישט אינטערעסירט. א וואך צוויי פאר ער איז אוועק רבי יודל איז ער אריין אין קעמפס אפיס אויסגעשטראכן דעם בין איך מוחל מוחל מוחל מוחל מוחל. און דאס האט געבויעט סאטמאר. און היינט זענען זיי די זעלבע רשעים ווייל זיי זענען שוין אויפגעבויעט זענען זיי די זעלבע רשעים ווי יעדער איינער.

די ספרדים זענען די רייכסטע מענטשן אין די וועלט, עטס דארפטס אנקומען צו די אשכנזים זאלן זיי אלע גיין אין דר'ערד, אשכנזים נעמט צאם אפאר טאלער פון ענקערע ביליאנערן, טאהש האט זיך געבויט פון ספרדיש געלט, אלע היימישע קהילות האבן זיך געבויט פון ספרדיש געלט, נעמטס ענקערע מיליאנערן ארגענעזירט זיי, און אין איינוועגס וועט עטס האבן א פול ביי די גאווערמענט אויכעט, ווייל אז עטס שטעלטס אריין כך וכך מיליאנען, קענט עטס ביי די גאווערמענט אויך פועל'ן אלעס. זאגט פאר די אשכנזים זאלן גיין אין דר'ערד. ס'געווען דער שוואגער פון בעל שם הקדוש רבי גרשון קיטובער האט זיך משדך געווען מיט א ספרדישע משפחה פון די הו'ז הו ביי די ספרדים, האבן די ספרדים אין ארץ ישראל אים נישט געוואלט געבן שלום, ער האט גענומען אן אשכנז, די ספרדים האלטן אז אברהם אבינו איז געווען פון איראק, ער איז געווען א שווארצער, ער איז געווען א דארק סקינד מען, און זיי האלטן אז גאנץ אידישקייט, די גאנצע יציאת מצרים, די אלע זענען געווען דארק סקינד פיפל. זענען אלע געווען טונקל שווארץ. ווי קומט די ווייסע אשכנזים? טענה'ן זיי דאס איז אלעס געקומען פון אינטערמערידזשעס, עס איז געקומען פון גרים, פון גיורות, האבן זיי געזאגט פאר רבי גרשון קיטובער'ס מחותן אונז געבן דיר נישט קיין מזל טוב, ביסט גענומען אזא לאו-לייף א אשכנז, סא היינט זענען די אשכנזים געווארן אזוי אז מ'אונטערדריקט די ספרדים, סא דיס העז טו סטאפ ענד איטס גאנע סטאפ, ביי אונז אויכעט, אונז ארבעט מען. זייער שווער עטס ווייסט נישט. דאס וואס עטס זעהט נישט יעדן טאג פראגרעס איז ווייל איך זאג נישט יעדן טאג ווייל נישט יעדע זאך געלונגט און איך וויל נישט מזאל שטערן אבער די גאווערמענט ווייסט קלאר אז מנעמט נישט אן דא ביי אונז קיין קינדער וואס זענען נישט עי עי אדער וואס די טאטעס האבן געלט זיי ווייסן היינט אלעס אונז זאגן מיר זיי אלעס אונז האמיר נישט קיין מורא האמיר נאר מורא פאר איין זאך פארן חפץ חיים און שמירת הלשון נאר פאר דעם האמיר מורא האמיר פאר דעם אויך נישט קיין מורא ווייל דאס דער ברענגען אונטער כלל